א גוטן ערב שבת קודש פרשת תרומה, ס'איז דאך שוין ראש חודש משנכנס נכנס נכנס אדר מרבין מרבין בשמחה. כ'האב ווען געזאגט אז אין אוסטראליע איז טאר מען נישט זינדיגן מיט קיין קינדער, מען טאר אין ערגעץ נישט אבער דארטן איז די גאווערמענט האט געמאכט א עקסטערע אפטיילונג פאר אינוועסטיגעיטן ווער ס'טאטשט קינדער. נישט אזוי ווי אין אמעריקע, יעדער טאם דיק ענד הערי, יעדער פאליס אפיסער טוט אינוועסטיגעיטן, און איך ארבעט יעצט, און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל דורך גיין, אז מען זאל דא אין אמעריקע אויך אזוי מאכן. אונז דארף מען נישט האבן אז די דיסטריקט אטוירני'ס אפיס זאל פירן אזא הייקעלע זאך ווי טשיילד מאלעסטעישן. ער פארשטייט צו דעם גארנישט. איז סך הכל א געוועלטער מענטש? אין אמעריקע מוזטו נישט האבן אפילו א היי סקול דיפלאמע קענסט ווערן פרעזידענט. עניוועי, למעשה אונז ארבעט מיר אסאך צייט, שוין יארן, ס'איז דא איינער וואס הייסט חי לייפליין, זי הייסט מלכה לייפער ימח שמה וזכרה, זי האט מכשיל געווען אפשר צוואנציג קינדער וואס אונז ווייס מיר, צוואנציג אדער פינף און צוואנציג איז שוין דא, און זי האט געטון מיט זיי אזאלעכע שמוציגע זאכן דעט איטס אנבעליוועבל, און ס'האט מיך אפגעקאלט דארטן א טאטע פון א מיידל האט געזאגט אבער דער רב ימח שמו דער דר... דער קלוגער דער בעק סע זאל נעמען אלע אידישע. קרענק אן עק און פון אים זאל שוין אויך נעמען אן עק, האט געזאגט ער לאזט נישט גיין צו די פאליס, האב איך אפגעקאלט דעמאלטס, עס גאוס בעק פינף זעקס יאר, האב איך אפגעקאלט א ריפארם ראביי, איך האב געפרעגט אים צו עס איז דא א ריפארם ראביי, זאגט ער יא, זאג איך ברענג מיר א טעלעפאן, איך קאל אפ דעם ראביי און איך פרעג אים, זאג מיר דו האלטסט שבת? זאגט ער ניין, איך פאר תפארת עטה, א שיינע אויטא ליום המנוחה, פרעג איך אים יום כיפור האלטסטו יא? זאגט ער ביז צוויי אזייגער. טו א'קלאק ווי קאל איט א דעי מ'מאכט א גרויסע סעודה שוין זעה איך דאך איך האנדל מיטן ריכטיגן בחור פרעג איך אים זאג מיר איך וויל דיך עפעס פרעגן דו לייגסט תפילין יעדן טאג זאגט ער ער האט אינגאנצן נישט א פאר תפילין אפילו ער זאל וועלן לייגן פרעג איך אים איך וויל דיך פרעגן וואס איז דיין סטענד אין פראטעקטן טשילדרען ווען דו ווערסט געוואויר איינער טאטשט קינדער זאגט ער מיי סטענד איי גאו טו די פאליס און איי ארעסט אים רייט עוועי זאג איך אים איך וויל דיר עפעס זאגן ס'איז דא א מעשה אזוי מלכה לייפער האט געטאטשט קינדער זי איז א פרינציפל און זי האט געטאטשט די קינדער זייער ביטערליך און אפשר קענסטו מיר העלפן. זאגט ער רבי, און איך זאג אים בפירוש, איך בין אן ארטאדאקס רבי, און דו ביסט א רעפארם אדער קאנסערוועטיוו, דו האלטסט נישט פון אידישקייט, באט איי דאנט טינק איט מעיקס עני דיפרענס אבאוט פראטעקטינג טשילדרען. זאגט ער, ביי אלל מיענס רבי, א הונדערט פערסענט איים וויט יו. זאג איך אים, אקעי, איז גיי דארט אהין, עסטו טרעפן די און די סקול, און עדת ישראל האט עס געהייסן עדת ישראל, און דארטן עט מען אויפפיקן דעם און דעם, די און די פרוי. דערווייל האט זי באקומען א מעסעדזש אז מען גייט איר אויפפיקן, און זי איז אנטלאפן מיט אירע אכט קינדער. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג איר היסטערי, זי האט זיך אנגעטון דא א לאנג שייטל מ'זאל זי נישט דערקענען, זי האט געמופט אויף א נייע ברעג שטאט, זי האט געוואוינט אמאל דארטן אין עמנואל. ס'איז נישט וויכטיג, מ'האט איר געזוכט און געטראפן, און זי איז געגאנגען דא אין קאורט און זי האט גע'טענה'ט אז זי איז א משוגענע, זי קען נישט שטיין פאר טרייעל. האב איך געשריגן דעמאלטס צום שופט, זי קען נישט שטיין פאר טרייעל, לייג זי אין א משוגעים הויז, אין די גאס באלאנגט זי זיכער נישט, אדער אין א תפיסה אדער אין א משוגעים הויז, און דער שופט האט עס אנגענומען, דער שופט האט איר געזאגט דו ביסט פעיג צו שטיין פאר טרייעל. יעצט האט מען איר גענומען און מ'האט איר געכאפט און געקייטלט און מ'גייט איר טראגן אויף אוסטראליע, דארט גייט זיין איר משפט. ווייל זי האט געטאטשט אויסטראלישע קינדער און זי האט זיי דארט געטאטשט, סאו לויט ווי מען רעדט יעצט גייט זי קריגן זעכציג יאר, זי איז א מאמע פון פֿינף און פֿערציק און זי גייט קריגן זעכציג איז הונדערט, אה זאל זי לעבן לאורך ימים, wow מלכי לייפער ימח שמו, מען האט זי געכאפט און מען האט זי איינגעזעצט, און דעטס די ברעיקינג ניוז פאר דיס וויק. אונז ארבעט מיר אויף איר וויפיל? פינף יאהר! אונז לאמיר נישט, יעדן האבן מיר געהאט, ביי יעדן קאורט קעיס איז מען געגאנגען מ'האט געשריגן אדער אין א משוגעים הויז אדער אין דזשעיל צו זיצן אינדערהיים מיט אירע אכט קינדער און נישט קיין געשעפט סאו יעצט זאל מען זינגען א סאנג פאר איר כי היא בשמחות תצאון ובשלום תובלון ההרים והגבעות איך האב שוין גערעדט דערפון באריכות, משה אלי' טייטלבוים, יו אר אידער נעקסט אר נעקסט טו נעקסט, איך זאג דיר מען פיקט דיך אויף, ווייל זיי האבן יעצט א שווערן קעיס, ווייל איך האב געשריגן די גאנצע צייט, ווער האט אים געגעבן א אינפארמעישן אז מארגן גייט מען אים אויפפיקן, סאו הואעווער דיד דעט שוד גאו טוגעדער וויט הים טו דזשעיל, און יעצט איז די עף בי איי העווי אינוואלווד אין דעם. זיי זוכן אים קודם, זיי ווילן וויסן ווער ס'האט אים געגעבן א טיפ, נאכדעם ווען זיי וועלן אים שוין האבן, וועלן זיי שוין מאכן מיט אים א גוטן פירער. סאו, לאמיר האפן אז מלכי לייפער וועט לעבן גענוג לאנג און זי וועט קענען ארויסקומען פון דזשעיל פון אויסטראליע. אזאלעכע דרעקערס, מ'נעמט פרינציפעלס, טיטשערס, מ'צאלט זיי, מ'האט איר געצאלט הונדערט פופציג טויזענט דאלער א יאר, און זי גייט און זי האט מכשיל געווען מיידלעך פוי איטס סאו אגלי, איך האב גערעדט מיט איין מיידל, איין מיידל האט געזאגט אז זי האט ארויסגעפלאגט איר היימען מיט די פינגער, איף יו דאנט נאו וואט איט מיענס, די זעלבע ווי יעקב אבינו האט געטוהן, ער האט נישט געוואלט אז ס'זאל זיין חלילה זרע לבטלה, האט ער ביאה ראשונה געמאכט מיטן פינגער, אזוי האט מיר איין מיידל געזאגט, איך נעם טויזנט זיבן הונדערט און דרײַסיק דיסקלעימערס, אבער איף שי דיד דעט, שי דיזערווס נאט סיקסטי יערס נאר סיקסטי טיימס סיקסטי יערס, וואס האסטו צו טשעפען א מיידל'ס פרייוועט פארטס, נאר אזוי גייט עס. קודם הייבט מען אן, מען טאטשט, מען, זי פלעגט זיך איינשפארן אין אפיס מיט מיידלעך שעה'ן, א טאטע האט מיך אפגעקאלט, וויאזוי האט ער געוויסט אז זי טויג נישט, ווייל ער געהערט אויף מיין האטליין אז א פרוי וואס איז אויך א לעסביען, ס'די זעלבע זאך, האט ער געפרעגט זיין טאכטער וואס טוט זי מיט די שעה'ן, זאגט זי כ'ווייס נישט, זי זיצט אין אפיס און זי לייגט מיך צווישן אירע פיס און זי טאטשט מיך דארטן ווי מען דארף נישט און זי שפילט זיך. רחמנא לצלן, דאס איז א חסידישע פרוי וואס גייט אנגעטון מיט די שמונה שרצים, איי מין די שמונה בגדים גייט זי אנגעטון און זי האט א חסידישע שטוב? רחמנא לצלן וואס דא טוט זיך. עניוועי, ס'איז גוט, איך זאג ענק רבותי, איטס א ווערי סלאו מאווינג וויהיקל באט איטס מאווינג אין די רייט דירעקשאן. כ'האב אמאל געזאגט ווען איינער פארט, ער דארף פארן אויף קענעדע צו א חתונה, בטעות איז ער געפארן דאון סאוט און איז אנגעקומען אין נארט קעראליינע, די מינוט ער מאכט א טורן, א יו-טורן בעק איז ער שוין אויף די רייט טרעק, איי ס'עט אים נעמען נאך. צען שעה אנצוקומען צו נאך פופצן שעה, באט היז אן די רייט טרעק, אונז זעמער זייער שטארק אן די רייט טרעק, און איך ארבעט יעצט אז דא אין אמעריקע זאל עס אויך ארויסגיין פון די הענט פון די די עי'ס, עס מוז האבן ספעשל דאקטוירים, ספעשל קליניקס, ספעשל מענטשן צו באהענדלען, ביז מען ווערט געוואויר וואס איז מיט דעם קינד, און ווען די רשעים רבנים, איך האב זיי איינגעגעבן אין די גאווערמענט, די אנלי וואנס וואס איז שטערן אונז איז די רבנים ווייל זיי קריגן געלט פאר דעם, ענד איף ווי דאנט פוט ען ענד טו דעם, ווי קענט ווין די וואר, זאגן זיי ניין ניין ווער גאנא פוט ען ענד טו דעם.

און היינט איז עס געווארן א איסור גמור, מען געבט צוואנציג יאר, דרייסיג יאר, פערציג יאר, נחמיה האט באקומען צ ו, וויפיל האט ער באקומען? הונדערט און דריי יאר, און די ווארדען האט געשריבן פארן דזשאדזש א לאוו לעטער, ס'איז נישט דא ביי אונז אזא טערם בכלל, זאגט ער, ס'איז נישט דא? געב וויפיל ס'איז יא דא, זאגט ער, די גרעסטע טערם איז פֿאָרטי נײַן יערס, זאגט ער, פֿאָרטי נײַן יערס, ער איז אלט יעצט סיקסטי טרי, סיקסטי פאר, איז פערפעקט, פֿאָרטי נײַן מיט סיקסטי, איך בין ש, איך האב דאך געווארפן אראנדזש שאל אויפן טיטשער, ווייס איך נישט וויפיל דאס איז. ס'איז מסתם הונדערט און זיבן הונדערט און אַכט יאר, ס'איז פונקט גוט, יא, דעמאלטס וועט ער ארויסקומען וועט שוין האלטן, ער וועט שוין נישט האבן די פראנט טיט, ס'וועט שוין זיין ס'וועט אים שוין פעלן, די פראנט טיט וועט אים שוין פעלן, וואט א שעים הי מעיד טו היז האול פעמילי, געווען די דרייווער פונעם ברך משה און געווארן א סעקס פריק און באהאנדלען אידישע טעכטער און האט נאך מיט גענומען איינעם דעם יאגענט פון מאנסי וואס האט גארנישט מיט אונזערע מיידלעך, אנבעליוועבל וואט דעי דיד, באט גארנישט. ברוך השם מ'האלט ווי מ'האלט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איך האלט אינאיין מסביר זיין וועגן די מייזעלס, די פארשאלטענע משפחה, הני עכברי רשיעי נינהו, ס'איז א פארשאלטענע משפחה, דער הייליגער ישמח משה האט געשאלטן ווער ס'וועט זיין אויף א חתונה ווי ס'איז דא א מצוה טא, א חתן מאהל. פאר די חתונה איז געקומען דער איהעלער מיטן ווייצענער און זיי זענען געגאנגען צו די חתונה, דאס איז סרול'ל האגער המצרי האט חתונה געהאט, ר' מאטעלע האט געהאט א קפידה פונעם סקווערער אז ער מוז האבן א חתן מאהל, און די סוף איז געווען אום נעקסטן טאג נאכדעם וואס ער האט מסדר קידושין געווען האט ער געכאפט א הארץ אטאקע, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, און דער שידוך פון סרול האגער האט זיך נישט עולה יפה געווען, ס'איז ענדרעיעט, זי איז קראנק, נעבעך, ס'איז דאך ממש הקפדה, און די מיזעלס און די חזר'ליכע רשעים. דער פשרן רב אין גיי האט אונטערגעשריבן אויף מיר, איך קען נישט דעם מענטש, איך פלעג דאווען דארט אלס יונגל, ער האט געוויסט מיין טאטע איז א חשובער איד, ער האט געוויסט ביסט א אונטערשרייב קעגן א מענטש רוף אים נא, ער האט אבער געהאט דעם יונגערמאן, ער האט דאך גענומען אן איידעם דעם סיגעטער זון, יענקי בער, דער צוקונפטעדיגער סאטמארער רבי וואס האט א מלא די זכות, ער האט אנגע. טישט און אנגעזייעט א מיידל אן א דעם ער זאל חתונה האבן מיט איר, און זי איז פארשוואנגערט געווארן ווייל אונזערע בהמות מיידלעך און און און און איר זאלט רעדן איידל איידל איך זאג זיי אלע איך וויל ענק נישט זאגן דאס מיעסע ווארט וואס איך וואלט ענק געזאגט איידל זאל מען רעדן האסטו אויסגעלערנט א מיידל אז איינער שפילט זיך מיט איר און ער שטופט אריין אין איר וועדזשיינע קען זי שוואנגער ווערן דאס האסטו נישט אויסגעלערנט דערפאר האבן מיר צענליגע און צענליגע עטס ווייסט נישט די רבנים ווייסן. די גאס ווייסט שוין סאמע צענליגע עקסידענטס און ס'איז לעצטענס געווארן א קראנקייט וואס די רבנים זאגן ליסען עס קען נישט חרוב מאכן זי עס קען נישט חרוב מאכן אים און די גאנצע משפחה, מאך אן אבארשען הגם מען טאר נישט עס איז געהעריגע רציחה, חרוב מאכן א משפחה מעג מען מאכן רציחה? נאר ס'איז שוין געווארן היינט אזא מין פריקווענט פראבלעם אז ס'איז שוין נישט פאני אפילו איז במילא איז זאגן די רבנים זיי רעדן איידל איידל איידל שוין עניוועי. סא דאס זענען די מיזעל פעמילי, און דער יאנקל בער האט געבעטן דעם שאפראנער שייגעץ, דער וואס האט געהאט א זון א נואף און נאכגעלאפן פרויען, איך האב אים געקאלט, זאלסט וויסן דיין זון דארף העלפ, מען האט אים מאלעסטעד ביי דיר אין ישיבה, און ער האט אים געגעבן העלפ, היינט לויפט ער נישט נאך וועגן דעם עירוב, היינט איז ער האלב נארמאל, עניוועי, איז די זעלבע מיזעלס, די שמוציגע משפחה מיזעלס, סטראק עגעין, ליסען טו וואט דעי דיד, אין בני ברק איז דא איינער, ער איז די רב. פון שיכון סאטמאר אין שיכון סאטמאר ער איז געווען אזוי ער האט אויפגעארבעט אז סאטמאר אין בני ברק זאל געהערן פאר אהרן שייגעץ און געגאנגען צו ערכאות מיט אלע און ער האט געמאכט זיכער אז מען רודפט זלמן לייבן מיט זלמן לייבס זון אזוי האט ער געמאכט זיכער בקיצור ער איז אויך אריין אין א ריב שלא לו וואס איז געווארן דער סוף אהרן האט יעצט בוגד געווען אין דעם מיזעלס. אין דעם שמוציגן מיזעלס, און ער האט געזאגט אז ער איז נישט מער ווי ראש ישיבה, ער זאל געבן חיזוק פאר א בחור, אז א בחור דארף איינער זאל אים אויסרייבן זאל ער אים אויסרייבן, און אז ער דארף אריינשטופן אין איינעמס מחילה זאל ער דאס טון, אויף דעם איז ער ראש ישיבה, אזוי ווי אלע ראש ישיבות געלעבט זאל ער אויך אזוי לעבן, אבער איינטיילן א דעה אין די קהילה לאט מען אים נישט, מ'האט אים ארויסגעקאפעט ווי א דאגי. סאו בקיצור, צוויי זאכן, קודם וויל איך פרעגן מיזעלס האט זיך דיר געלוינט אריינצוגיין אין א ריב שלא לך? דו ווייסט ענדערש חסידות איז דאס די גרעסטע. טומאת קליפת הטמאה וואס איז דא? זיי האבן דיך אויסנוצן און מ'זאל דיך ארויסקאפען? און נאכדעם וויל איך פרעגן נאך א זאך, דו אהרן וויאזוי האסטו געטוהן אזא זאך? פארוואס אז דו דארפסט האבן יעצט די קהילה? מארגן גייט די קהילה בוגד זיין אין דיר, ס'גייט ווערן צוויי פארטייען, און ווען דו'סט שטארבן עט זיך אנהייבן מיט דיין זון און מיט דיין איידעם, ביידע די גרעסטע צדיקים אין די שטאט, איינער האט, דיין זון האט בועל געווען די אייגענע תלמידים און אפאר אמסטערדאמער זונות, און דיין איידעם האט בועל געווען אן אשת איש דא אין ווילימסבורג. אין קווינס האט ער געהאט א פלאץ. סאו עט די ענד אוו די דעי לוינט זיך צו שלאגן זיך פאר א קהילה? פאר אהרן לוינט זיך, ער מאכט מיליאנען. פאר זלמן לייבן האט זיך געלוינט, ער האט געמאכט מיליאנען. פארשטייסט? משה פרידמאן האט אויך געסייפענט גענוג געלט, סאו דאנט ווארי אבאוט איט. אבער וואס ביסטו דיך געגאנגען שלאגן? וואס האט מען דיר געגעבן? וואסערע הכנסות האסטו? סאו ברוך השם יעצט האסטו געכאפט א פליק מיזעלס. און שאפראן רב, דו וועסט אויך נאך כאפן אזא פליק, און דיין איידעם דער יעקע בער וועט נאך כאפן אזא פליק, און דו ביסט געגאנגען, דו האסט ארויסגעגעבן א בריוו אויף נחום ראזענבערג, וואס א רעכט האסטו דאס געהאט צו טון, דו שייגעץ טמא, דו ארור חם וואס דו ביסט? נא, עניוועי, דיין פעטער האט געמעגט זיין מסדר קידושין ביי א חתונה וואס וואס דער ישמח משה האט געשאלטן ווער עס וועט זיין מסדר קידושין, און אויב אזוי מעגסטו אויכעט ארויסגעבן חרמות, עס איז ווערט גארנישט די גאנצע מייזעלס, דער רבי זכרונו לברכה האט נאך אויף אים געזאגט הני עכברי רשיעי נינהו. די אלע מייזעלס זענען רשעים ארורים. דו האסט געהאט שכל חתונה צו האבן דארטן מיטן שאפראן רב'ס טאכטער, און דו ביסט געווארן א גאנצער קנאי, און דו פירסט דיך אויף ווי א, נישט ווי א יעקע, פירסט דיך אויף ווי א ביליגע סאטמארע כלה. סאו דו גיי טאנצן מיט זאמא זאלי קאהן און ער וועט דיר ברענגען אהיים אייניקלעך. כדי דיר זיין א שותף מיט אים, וואס דאס איז א מולדת חוץ, ער האט נעבעך געמאכט א קינד, ער האט זיך פארשפילט מיט א מיידל, און הי קודנט רעזיסט הער, האט ער געמאכט א קינד מיט איר, און ער האט באצאלט גרויס געלט, און זי איז נישט געווען צופרידן, איז עס געווען אין אויף די בלאגס, און שטעל דיר פאר, ער האט באצאלט אזויפיל, אז ס'איז שוין נישט אויף די בלאגס, איי מין. ס'איז נאך דא א זכר אז ס'איז געווען אויף די בלאגס, אבער ס'איז גוט, ער האט איר אויסגעצאלט. איך וואונדער מיך צו פאר דיין ווייב, פאר שאפראן רב'ס טאכטער, האסט געמאכט בעיביס מיט איר, צו דו געסט אויך פאר יעדע בעיבי אזויפיל הונדערטער טויזענטער דאלער, שעים אן יו. אה, סקאם בעג פעמילי די גאנצע מייזעלס. איינער איז געווען א אלטער בחור האט געשלאפן מיט א אין די ווילידש מיט א גוי פון זעכציג יאר, אזא חזערישער הונט. איז געווען א מייזעלס, און דער אנדערער איז געווארן א יונגל, א מיידל, איך זאג דיר דאס איז אזא משפחה, ס'איז הני עכברי רשיעי נינהו, יעצט שאפראן רב, ווילסט קענסט נאכאמאל אונטערשרייבן, די רבנים זענען סיק און טייערד וויאזוי איך האב זיי באגראבן, זוכן זיי אן עצה, האב איך זיי געזאגט, איינער האט אפגעקאלט ער גייט אונטערשרייבן נאכאמאל א חרם, זאג איך אים טו מיר א טובה, נעקסטע מאל דו שרייבסט אונטער נעם מיך אויך אריין, איך וויל עס אויך אונטערשרייבן. אזעלכע דרערד ליגערס. יעצט איז דא א בילד אין קאורט ווי מ'האט איר אריין געפירט יעצט אין קאורט די חיה לייף ליין זי הייסט מלכה לייפער איך רוף זי אויף חיה לייף ליין איז דא א בילד ווי זי דעקט זיך צו אינגאנצן עי די העל וויט יו טעיק אףף יור מעסק פראם יור פעיס יור אשעימד אוו וואט יו דיד עטץ ווייסט אז דארט איז געווען פֿינף קינדער וואס האבן חתונה געהאט די דאקטוירים האבן געזאגט פון די דרײַסיק צו פון די פֿינף און צוואַנציק גייט קיינער נישט קענען חתונה האבן. און ס'איז נישט עדווייזעבל זאלן חתונה האבן ביז זיי גיין דורך העווי טעראפי, פינף האבן גראד חתונה געהאט און זענען אלע גע'גט, וויטין א מאנט אר טו זענען זיי אלע נעבעך געווען גע'גט, אזוי צו אביוזן אידישע טעכטער. און עס קאלן נאך רבנים, ר' נחום איר זאלט רעדן איידלער, איידלער דארף מען רעדן. אונז וואוימער אין א דזשאנגל, און די שפראך וואס איך רעד איז די איידעלסטע שפראך וואס איז דא. יעצט משה אלי' טייטלבוים, איך האב שוין מודיע געווען דיין טאטן וואס דא גייט פאר. ווי מ'געט אויס טויזענטער סא ס'זאל נישט צוקומען צו דיין טאטן, איך האב מודיע געווען, איך האב אפגעקאלט, כ'בין געוואויר געווארן דיין טאטנס נאמבער, איך האב געזאגט דיין זון איז א חזיר א מנוול און ער באהאלט זיך אין ארץ ישראל און איך בעט אייך ברענגט אים אהיים ווייל ער קען זיך אזוי באהאלטן צען יאר אבער ווען מ'עט אראפ לייגן דעם זיגל אויף אים זאלט איר וויסן עט ער מוזן אהיים קומען, ער האט איבער געלאזט דא א קינד קריפל, ער האט איבער געלאזט אן אנדערן טאטן וואס יענער נעבעך האט

דער שווער איז א משוגענער ווייל ווען מען טוט אים אויפפיקן און איטס נאט גאנא בי טו לאנג, סא מ'רעדט א יאר צוויי דריי, ווען מען גייט אים אויפפיקן גייען די אלע מענטשן וואס האבן געקויפט זיינע ספרים פילן ווערי סארי אז מען אריינגעלייגט א רב, א חסיד, און א צדיק, און א גאון, משה אלי' טייטלבוים. איך בין מסכים, קענסט עס לייגן, שרייב נאר צו א חזיר, א מנוול, א משכב זכר'ניק. שוין. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער און לאמיר זעהן וואס מ'קען ווייטער אויפטוהן פאר אידישקייט. ס'איז אריינגעקומען יעצט א מורא'דיגע ידיעה אז די מלכי לייפער וואס האט מאנס געווען א מיידל, כ'וויל נישט זאגן איר נאמען ווייל עטס ווייס איך מ'געט נישט ארויס קיין וויקטעמס, פאר זי איז געפארן אויף אסטראליע, ס'טייטש אז ס'האט זיך נישט אנגעהויבן די קראנקהייט אין אסטראליע, אסטראליע איז נישט קיין שלעכטע לופט פאר מענטשן ס'זאל זיי מאכן אז זאלן. אנטאטשן קינדער. בקיצור די מיידל האט חתונה געהאט און זי האט פיר קינדער אבער זי האט נישט מצליח געווען אז זאל זיי אויפציען ווייל זי איז נעבעך קראנק אין שפיטאל יעצט די מיידל, דעם וועם זי האט מאנס געווען, איז אויפגעוואקסן מיט די מאמע ווייל איר טאטע איז נעבעך אוועק פאר זי איז נאך געבוירן און די מנוולת מלכי חי לייפליין האט. זי געטון מיט איר אלע מיני שמוציגע זאכן אסאך יאר, איר מאן האט פון דעם זייער שטארק געליטן און זיי האבן באצאלט אסאך געלט פאר טיפולים, אבער די מלכי האט זי אזוי נעבעך אומגליקליך קראנק געמאכט אז ס'האט נישט מצליח געווען גארנישט פון די טיפולים, יעצט איז די פרוי א פעישענט אין א משוגעים הויז און אירע קינדער זענען צוטיילט אין געוויסע משפחות, דער מאן גייט כסדר וויזיטן די פרוי און וויל איר מחזק זיין, היינט האט די פרוי געזאגט פאר איינעם שושנת יעקב סטראבעריס און סמעטענע צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי זי זאגט איך זעה ס'דא א מנהיג לבירה דער אייבישטער פירט זיין וועלט די אלמנה זיצט און וויינט וואס האסטו געטון צו מיין טייערע טאכטער וואס זענען נעבעך שולדיג מיינע אומשולדיגע אייניקלעך אז דו ביסט געווען א מנוול זי איז געווען א מחנכת אין בית יעקב אין תל אביב און כ'האב אילפענט. דער אייבערשטער זאל זיך נוקם זיין די בלוט פון די אלמנה מיט די פרוי, איר טאכטער, און די מאן, און די זיסע קינדערלעך, רבותי, ווי דיד איט? דער שייגעץ דער דער בעק זאל נעמען פאר אלע אידישע קרענק אן עק וואס האט אראפגעצויגן די הויזן פאר בחורים, ער האט געוואלט באקוקן צו זיי האבן צוויי שני שערות דארטן, דער חזיר האט צוגעהאלפן זאל קענען אנטלויפן, ער מיט זיין קהילה, אבער ברוך השם, איך זאג ענק. רבותי דאונט גיוו אפ האופ, ווען זיי האבן מיר אפגעגאסן אין די אויגן מיט בליטש איז דעמאלטס צו געלאפן איינער וואס ער האט געוואלט ווערן דיסטריקט אטורני, פרעגט ער מיך נו וואס זאגסטו יעצט מ'האט דיך אפגעגאסן מיט בליטש, האב איך זיי געזאגט זאלסט וויסן איך גיי נישט אויף די מערכה מיט בליינד דאגס, ס'דא מענטשן וואס זענען נעבעך בלינד לא עלינו גייען זיי מיט אזאלעכע הינט, מיט אזאלעכע דאגס זאל זיי ארויס שלעפן פון זייער בעדרום, עניוועי רבותי אלע טיסן וואס ער האט פארקויפט זיך רעדן נישט איידל און עס איז דא א אזוי דארף מען רעדן און אזוי יעדער לערט מיך היינט וויאזוי צו פירן וואס זייער אינטערעסאנט איז די אלע וויל איך געבן א מעסעדזש דזשאסט קיפ יור הענדס טו יור סעלף ביקאז יור גאנא פעי א פרייז אונז האנט מיר יעצט אויף אפאר מענטשן און די עיקר די ערשטע אויף אונזער ליסטע איז דער שייגעץ טמא משה אלי' טייטלבוים וואס ער וואוינט דא אין ירושלים אין גוש שמונים און ער מאכט א לעבן און איין קינד וואס ער האט מכשיל געווען די טאטע האט זיך געשאסן און אן אנדערע קינד גייט נישט ארויס פון שטוב און דער ליזענסקע רב האט אונז געזאגט איז מען אים געגאנגען זאגן וואס ס'גייט פאר זאגט ער איך וויל דיר זאגן ס'איז דא נאך פיר קעיסעס שוין בקיצור ביי דעם איז עס געבליבן נישט געוואלט זאגן ווער אבער אונז ברויך מען נישט וויסן משה אלי' ווער גאנא פיק יו אפ וואן דעי ווילי נילי ביי הוק אר ביי קרוק. בין געווען יעצט ביי א אסיפה פון הגנת ילדים, ס'איז דא פרינציפעלס, יעדער, מ'האט מ'האט זיך משתתף געווען, עניוועי האט איינער געזאגט אז איר האט געזאגט אז איך נעם אז א מיידל'ס שיך שפיציג זאל קענען אריין שטויסן אין יענעמ'ס בּאָלס אויב ער וויל זיי טאטשן, און אין די זעלבע צייט האב איך געזאגט ווען איינער כאפט דיך אן זאלסט אים זאגן אז דו כאפסט מיך אן לאמיך דיך אויך אנכאפן, און עס נעמען זיינע צוויי בּאָלס, די טעסטיקלס, עס צו צוקוועטשן, האבן זיי געזאגט. אויב אזוי, לאמיר אונז מאכן אן אנדערע זאך, לאמיר אונז אויסלערנען אלע קינדער קאראטי. זאג איך ס'איז א מורא'דיגע פלאן, און איך האלט אז יעדער דארף זיך עס טאקע אויסלערנען, ס'איז פונקט ווי ווען דו וואוינסט אין א דזשאנגל, מוזט דיך אויסלערנען צו גיין. איז געווען איינער האט זיך אנגערופן אפשר זאל מען זיי אויסלערנען דזשודא, זאגט יענער ניין דזשודא איז א דעפענעט קילער, קאראטי יו דזשאסט נאק די גיי אוט. און מען רעדט דא גאר ערנסט אז מען זאל אין יעדן בית ספר אין ארץ ישראל אנהייבן צו לערנען קאראטי, סעלף דעפענס. ס'טוט זיך דא מיט אראבער, זיי לויפן נאך זיי שטעכן מיט א מעסער, ווען דו קענסט גוט קאראטי קען עס העלפן די מענטשן בלייבן לעבן, ווייל אפילו ווען יענער געט א לויף אין דיר אריין אלעס, אז דו קענסט קאראטי ווייסטו ווי אזוי יענעם אפצושטעלן אינמיטן לויפן, אפילו ווען ער האט א מעסער. כאפסט א שניט אין די האנט אבער נישט אין הארץ, זאגן זיי. ראביי ראזענבערג ווי העוו די סעלושען, ווייל צו נעמען אריין שיסן יענעמס ביצים און צו נעמען צו קוועטשען ביצים דארפסטו האבן די ביצים דארפסטו ארויס נעמען די ביצים נה נה נה נה וועיר גאנע טיטש דעם קאראדי סאו עס איז דא דא יעצט ערענסטע דיונים צו יעדע סקול זאל לערנען די קינדער קאראדי און פראם וואט עידזש. יעצט איך האלט אז סאקמער קאקמער וויזשניץ פיזשניץ און בעלץ שמעלץ זאלן אויך אנהייבן דעם זעלבן סיסטעם דו מוזט דאך געבן דעם קינד עמיונישן זאל זיך קענען דיפענדן מיט א מעסער קען ער נישט ארום גיין און מיט א גאן אויך נישט. אט ליסט הי שוד העוו היז טו הענדס רעדי איף עניבאדי טרייס טו אטעק הים. ס'איז א מוראדיגע געווינס. איך דענק מיט יארן צוריק ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה איז געווען דא צוויי ברידער, קען זיין ס'אלץ פאלשע נעמען איך ווייס נישט, איינער האט געהייסן יענקי אילאוויטש און איינער משה, זיי האבן געהאט א טעלעפאן אין די קאנטרי און דא, ס'איז געווען לעבעדיג מיט זיי. און משה טעראריסט פרידמאן האט נישט געקענט אויסהאלטן אז סאקמער קאקמער דאס איז גאט אליינס ביי זיי האט געגעבן א באפעל נחום ראזענבערג זאל צומאכן דעם האטליין און זיי האבן אפילו געלייגט א חרם און נחום ראזענבערג זאגט איך לאך פון אים איך קען ענק נישט איך האב מיט ענק גארנישט. איז געגאנגען די צוויי אילאוויטש ברידער און זיי האבן געזאגט פאר משה'ן אונז וועמיר מאכן שטיל פרעגט ער וויאזוי זאגט ער געב אים צו אונז אין די האנט. זיי קאלן מיך אפ זאלסט וויסן זיי האלטן ביים טוהן דעיס און זיי האלטן ביים טוהן יענץ און ער האט אויסגערעכנט און מסביר געווען וואס זיי האלטן אלס ביים טוהן און זיי האבן טאקע געדינגען א מאפיאנער וואס איז מיר נאכגעגאנגען אויף די ברידזש און ער האט געזאגט תסגור את החאטליין אחרת אני יורה בך און זיי האבן געמיינט ס'עט ארבעטן דאן האבן זיי מיך נאך אפגעקאלט אז דער שייגעץ טמא דער ראש ישיבה וואס האט געפייגערט יעצט פון די ישיבה איז שערי יושר פון בארא פארק און די ראש ישיבה האט געהייסן הרשע מרושע יאסל ראזענבלום, ער האט איבערגענומען די ישיבה פון ר' קאפלמאן. עניוועי, איז האבן זיי אפגעקאלט אז ער וויל זאלסט אריבער קומען און מ'עט זיך אראפזעצן און מ'עט זיך אדורך רעדן, האב איך געזאגט אדורך רעדן האט מען זיך געדארפט פארן חרם, נאכן חרם רעד איך מיט קיינעם נישט ווייל איך בין אין חרם, זיי טארן זיך נישט אראפזעצן. ניין אבער ער איז א ראש ישיבה און ער איז אהער און אהין און האבן זיי אנגעהויבן צו סטראשען פארלויף משה'ן דעם וועג ווייל טאמער נישט ער איז שטארק און ער איז זאג איך אים אויב ער איז שטערקער פונעם אייבערשטן כי חזק הוא ממני האב איך פאר אים מורא נאר אזוי ווי איך ווייס ער איז נישט שטערקער פונעם אייבערשטן וועט ער גיין אין דר'ערד איך האב נישט קיין מורא פאר אים און דעמאלטס האבן זיי געזען אז ס'טויג נישט האבן זיי אליין אנגעהויבן צו סטראשען מ'וועט און מ'וועט דיר און מ'וועט זאג איך אים קענסט טון וואס דו ווילסט איך בין מער נישט קיין איינוואוינער אין ווילימסבורג, און אזויפיל האט עס געקענט אויפטון אז איך זאל מוזן ארויסמופן, ווייל כ'האב דאך נישט וואו צו דאווענען, איך האב דאך גארנישט דא, מ'לויפט דאך מיר נאך אין אלע גאסן, ס'איז נישט יעצט, דאס איז געווען נאך אין די בראשית יארן וואס זיי האבן נאך געמיינט זיי האבן געווינען, זיי האבן נאך געמיינט א ברוך מרדכי קען ארומלויפן מיט אן אויפגעדעקטע ערווה און ארומלויפן אין אלע גאסן, עניוועי, און מ'איז מיר מסביר איך זאל פארלויפן דעם וועג, פארלויפן, ווען מ'זאגט פארלויפן, נישט קיין וועג, גארנישט, עניוועי, די באדעם ליין וואס איך וויל זאגן איז, יעצט גייט מען פארלויפן דעם וועג פאר די חזירים. מען גייט לערנען, ס'הייסט גאר ערנסט, ס'איז געווען דא אן ערנסטע מיטינג פון די גרעסטע מנהלים פון ארץ ישראל, און זיי ווייסן וואס איך האלט, איך האלט אז דאס נישט געבן דעם קינד עמיונישן זיך צו דעפענדן גייט ער גיין אין דר'ערד, און זיי האבן אנגעהויבן ערנסט צו טראכטן מען זאל אנהייבן צו לערנען א אפיציעלע שיעור, א קורס אין סקול וואס ס'הייסט קאראטי, די יודעי דבר ווייסן וואס דאס איז, ס'איז וויאזוי מען מאנואווערט מיט די הענט, וויאזוי מען נאקט יענעם אויס. און טאמער האלט מען דארט איז אויך צו מיין קרעדיט, איי קיפ אן פוטינג אן מאר קרעדיט און מאר קרעדיט און מאר קרעדיט, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? און זיי האבן מיר געזאגט איך זאל מורא האבן מ'וועט מיר פארלויפן דעם וועג, מאך זיכער אז דו האסט צוגעמאכט, זאג איך אקעי כ'וועל צומאכן, קאלט מיך צוריק צען מינוט שפעטער, האסט דאך נישט צוגעמאכט, איך זאג אים דו מיינסט איך האב דען געהאלטן ביים פאלגן? דו מיינסט איך בין סאקמער קאקמער זייזל? איך לעב פון זיי? איך האב עפעס מיט זיי? אז זיי ווילן מיט מיר אנהייבן וויל איך אנהייבן מיט זיי. איי עם נאט אפרעיד, באט איך בין נישט אזוי ווי משה משוגענער משה פרידמאן, מ'האט מיך צוגעמאכט אין אפאר טאג, זיי האבן אריינגעשטעלט אין אלע צייטונגן, ברוך השם מ'האט אונטערגעברענגט דעם טמא'נעם האטליין, איך האב צוגעשפארט ווייל עטס האט געשאסן, און איך האב געוואלט זעהן וויאזוי איך קען באקומען פראטעקשאן פון די עף בי איי, ווייל דאס איז העיט קריים. און איך האב עס באקומען ברוך השם. זיי ווייסן דאס, זיי ווייסן זיי טשעפען מיט מיר, דאס איז העיט קריים, איך האב דא געדרייט אזוי ווי עס דארף צו זיין ברוך השם מיט סייעתא דשמיא, אבער נישט אז כ'האב געהאלטן ביים צומאכן, קאלט מיך אפ כ'זאל שוין צומאכן, זאג איך אים כ'קען נישט, איך בין נישט אינדערהיים נאך, ניין דו קענסט מיט א באטן עס צומאכן, פרעג איך פון וואנעט ווייסטו וואס איך קען, פון וואנעט ווייסטו וואס איך קען נישט, זעט אויס משה האט זיי אויך צוגעזאגט אפאר דאלער אויב זיי מיך שטיל מאכן, משה. האסט איינגעשפארט זייער אסאך געלט ווייל קיינער האט מיך נישט שטיל געמאכט ברוך השם, יעצט די שאלה איז וויפיל זענען די בני המן ברוך מאטקע'ס קינדער דיר שולדיג? מסתמא האבן זיי דאך פיינענצירט דאס אלעס. עניוועי, מען פארלויפט קיינעם מער נישט קיין וועג, טאמער פירן זיי דאס דורך וואס זיי האבן געזאגט אז מ'וועט לערנען קאראטע מיט די קינדער און יעדער וועט מורא האבן פאר א קינד ביקאז הי קען נאק יו אוט איז דער אלטער איד מיטן זעכציג יעריגן פיפיק גייט עס ארויסשלעפן און דאס קינד וועט אים געבן איין זעץ דארטן ווי הי געטס נאקט אוט, וועט מען דארפן רופן אדער. די הצלה אדער די אנדערטעיקערס, איינע פון די ביידע, באט די אלטע אידן גייען זיך אויסלערנען, טו טאטש א טשיילד קען קאוז עי לאס אוו יור לייף, און דעטס וואט איי וואנט. איך האלט אז ווייל דאס קינד איז קליין און טימיד, דער עולם ווייסט נישט אז וואס הייסט טימיד, איינער פרעגט פארוואס זאגסטו אז דאס קינד איז טמא, זאג איך ס'מיינט נישט טמא, טימיד מיינט ער איז זייער נאאיוו, ער פארשטייט נישט וואס מ'וויל פון אים, הי דאזנט קנאו אראונד ענד אראונד וואטס גאוינג אן. ער כאפט נאך נישט ווי קומט א פרעמדער מענטש ארויס צו נעמען זיין פיפיק? הי דאזענט פיגער דיס אוט! איט דזשאסט דאז נאט מעיק עני סענס! וואס האט ער מיט זיין פיפיק? פון וואנט ווייסט ער אז ער דארף יעצט קטנ'ען? הי דאזענט אנדערסטענד דיס! סאו ווער גאנא טיעטש דעם נאט טו בי טימעד? האו? ער וועט יענעם געבן א זעץ אויף א סערטען פלעיס און יענער וועט אראפפאלן און ס'וועט זיין די ענדע פון אים. סאו עניוועי ס'פארט דא זייער גוט, איך זאג ענק באמת, כ'האב קיינמאל נישט געהאט אזא הצלחה ווי די האלבע יאר אין ארץ ישראל, איך בין שוין געווען אין פענעמא און איך פאר שוין יעצט נאכאמאל אויף פענעמא ווייל מ'דארף שוין די צווייטע מקווה מאכן, איך בין פארנומען, איך בין נישט ליידיג ברוך השם, איך ארבעט דא טווענטי פאר סיקס און אפילו שבת. אז מ'טאר נישט ארבעטן, גיי איך ארויף דארטן אין די שול און איך טרעף מיך מיט די אלע מענטשן די וואס זיי האבן געגעבן גרויס געלט פאר די ווידיאו, איך אליינס האב אויך געגעבן צושטייער פאר די ווידיאו, אזוי געזאגט איך האלט דערפון אזוי שטארק אז איך אליינס גיב צושטייער. ס'איז געווען אין רוסלאנד בין איך אמאל געווען, איז געווען א גרויסער דאקטער, ער האט געלאזט מל'ען זיין זון, די זון איז געווען בערך פיר פינף יאר אלט, בקיצור, איז געווען א גרויסע נוראו סורדשען, בקיצור ער האט אים געמל'ט, ס'איז אזוי שיין געגאנגען אלעס, אנבעליוועבל, דאס קינד האט כמעט ווי נישט געוויינט, געגעבן לאקעל אנעסטיזשע פארשטייט, נאכדעם זאגט די דאקטער נאך די אפערעישן נאך די ברית מילה, זאגט ער דו ווייסט דו האסט מיך קאנווינסט אז דו ביסט א גוטע דאקטער, און ער האט זיך אראפגעצויגן די הויזן, און ער האט געזאגט מל'ע מיך אויך, איך בין אויך ליידער קיינמאל נישט געווען געמל'עט, כ'האב עס אליין צוגעקוקט, ער זאגט דו האסט מיך קאנווינסט, זאגט ער איך בין א נוראו סורדשען דו האסט אזאלעכע פיער פינגער, אז כ'האב נאכנישט געהאט געזעהן א מענטש זאל קענען אזוי געשיקט און שנעל און זייער פונקטליך ארבעטן. פארשטייסט? בקיצור, דא גייט זיין אזוי, די עלטערע מענטשן גייען זיין קאנווינסד אז די קינדער האבן אזאלעכע גוטע הענט דעט איף יו טאטש דעם יו וויל בי בלעסטעד אאוט. דיס גארביטש איז גאנא סטאפ וואנס ענד פאר אלל. איט סטאפט ארעדי. ס'איז נאך דא קעיסעס. ס'איז נאך דא דא יעצט אין באר שבע, און איינער אין צפת, און אין טבריה,

פארוואס זאל זי נישט האבן מיט אירע צוויי הענט א וועג זאל זיך קענען דעפענדן? אונז לעבן מיר אין א דזשאנגל, דאס איז קלאר. מענטשן נעמען צוועלף יעריגע מיידלעך און מען רעיפט זיי, וואט איך מיין וואט קיינד אף נאנסענס איז די גערל דאזענט איווען נאו האו טו ווייפ הער נאוז, כאפסט איר אן און דו רעיפסט זי? פארברענט זאלט איר אלע ווערן, איר וועט ווערן פארברענט. שטעלט אייך פאר ס'איז דא איינער ער הייסט אברהמעלע גאלדשטיין ער איז א גר צדק און ער איז א רב אין סקרענטאן פענסלעוועניע, ער איז א פיין יונגעל, פראם די בעקגראונד הי קאמס פראם איז ער זייער פיין. איז למעשה וויל איך ענק זאגן אויף די זאך, איך האב עם געפרעגט אברהמעלען אויפן וואטסאפ, איך מיין איך רעד אפן מיט יעדן, זאג מיר אברהמעלע דיד עניבאדי עווער רעיפ יו, אדער מאלעסט יו, מעיד עינעל סעקס וויט יו, אר מעסטערבעיט יו, זאגט ער איך קום פון פארטא ריקא, אין פארטא ריקא יו טאטש א טשיילד די פאדער קאמס וויט די נייף ענד הי קאטס אף די פינוס ענד דען אלל אדער פרענדס פיניש אףף די דזשאב, ווען הי איז פינישד איז ער א קרבן עולה, כליל תקטר, דעט סאמבאדי וואוד רעיפ אין די סקולס אווער דער, הייסט אונז זעמען ארגער ווי ביי פארטא ריקערס, כ'בין אמאל געפארן אויף פארטא ריקא וועגן א מקווה, פרעג איך איינעם מען דארף דארטן האבן באדי גארד זאגט ער ניין, די שקצים, די לאו לייפס, די רוצחים שיקט מען צו ענק, אין ניו יארק. דארט זענען דא אלע וואוילע מענטשן. דארט קען מען שלאפן מיט א אפענע הויז און מען לאזט די שליסל אין די קאר. איך האב עס נישט געגלייבט, איך האב געזען ס'איז אמת. ווייסט, אברהמעלע גאלדשטיין א גר זאגט אז ווען איינער וואלט איהם געטאטשט אין פאבליק סקול בלייבט ער אן א פינוס. און דא ביי אונז האט מען געטון מיט יעדן וואס מ'האט געוואלט. און אונז איידענטיפייען מיר זיך אן עם קדוש, יודוש, בודוש, טרודוש. א קדוש ביסטו? א שייגעץ פון די גאס ביסטו. אן עם קדוש איז ער מיר, און וועגן דעם די רבנים רופן זיך אויך אלע קדוש, נישט דא אזאלעכע נואפים ווי די רבנים. און זיין רב א גאון א צדיק א קדוש מנורה הטהורה. יא יא ס'איז אונז גוט. ס'איז געווען, די רמב ם ברענגט אין איגרת תימן, ברענגט ער א מעשה אזוי. ס'איז געווען א מענטש וואס האט איינגערעדט אז ער איז משיח, געווען אסאך אזאלכע, צען צוועלף אזאלכע גרויסע משוגעים במשך די אידישע היסטערי, איינגערעדט ער איז משיח, דער קעניג פון תימן איז געוואויר געווארן, האט אים געזאגט אויב דו באווייזט מיר אז דו ביסט משיח געב איך איבער מיין קרוין פאר דיר, און אויב נישט הארג איך דיך אוועק מיט גאנץ כלל ישראל וואס זענען אין מיין קעניגרייך. האט ער געזען ער איז אויף גרויסע צרות, האט ער געזאגט פארן קעניג אזוי, הער מיך אויס, דו גייסט אראפשניידן מיין קאפ און דו וועסט מיך באגראבן אין א קבר, און אין דריי טאג וועל איך עפענען דעם קבר און איך וועל ארויסקומען, און דעמאלטס זאל איך זיין משיח. זאגט ער, אויב אזוי בין איך זיכער מסכים. אים אפגעהאקט דעם קאפ און אריינגעלייגט אין קבר. זאגט דער רמב"ם, וכבר חלפו ארבעים שנה, פערציג יאר, שטעל דיר פאר, ועדיין יש משוגעים שמחכים על קבר שיעמוד לתחייה.

יעצט למעשה איז אזוי, דער קאקאקאקאקאראקאקאקאקאקאסער איז געווען אזוי, ער איז געווען האלב געגט, אידישן האט ער געגעבן א גט און גויאישן האט ער נישט געגעבן, נאכדעם איז ער געגאנגען דער ראקאקאקאקאקאראקעסער און ער האט געוואלט פייטן אז ער זאל באקומען דאס קינד, דעמאלטס איז זי משוגע געווארן די ווייב און איז אראפגעשפרונגען פון א פיפטן שטאק. א פארטש. ווייל זי האט געוואוסט אז ער איז א חזיר. מען האט אויף אים צאמגערעדט כל דבר אסור. ער האט געוואלט ווערן א מלמד אין בעלז אין בארא פארק, און איך האב געברענגט צוויי עדות אז אין זיין טאטנ'ס מקווה האט ער זיי מכשיל געווען. איז בקיצור, דאס איז די געווען די מעשה מיטן קאקאראקעסער. און די משמרת הפיפיק האט געארבעט אז מען זאל אים שוין איינזעצן. זיין טאטע איז געקומען דארט און ער הייסט ארויף. ער געט מיך אזא פרעג דארטן אין קאורט, דו שעמסט דיך נישט דא צו קומען? זאג איך אים, אוי ווי איך שעם מיך, וואו! פרעגט ער נאר פארוואס קומסטו? זאג איך, ווייל מען דארף דיין זון איינשפארן. עניוועי זיי האבן ערלעדיגט, מען האט אים נישט איינגעשפארט, נאר מען האט אזויפיל געטון, מען האט אים געזאגט ער טאר נישט האבן גארנישט מיטן קינד, און ער מוז אוועק פארן אויף ארץ ישראל, למעשה האט ער ארויסגעגעבן עפעס א ספר און האט דארט געשריבן ווי ווייט ליב ער האט דאס קינד, ער האט ווייאלעיטעד די אלע זאכן, אבער על כל פנים דאס קינד בכל אופן האט ער נישט, ס'איז געגאנגען צו די באבען און ער טאר נישט האבן דערמיט גארנישט. עווענטשעלי ווען ער וועט אביסל גרעסער ווערן דאס קינד וועט ער זיך אויסלאכן און ער וועט גיין טרעפן דעם טאטן אין א הידען פלעיס און דער טאטע וועט אים מאלעסטן אויכעט, דערס נאו פראבלעם. אונז קען מען נאר העלפן דער וואס ס'וויל זיך לאזן העלפן. ווער ס'וויל פייטן אומזיסט אזוי ווי דער קאקאראקעסער, דער טאטע זיינער דער וואס איז אויסגעוועפט, ס'הייסט דער זיידע, ער האט ארויסגעשלעפט פון די ספרדים געלט, ער איז געווען דארט א שוחט אין יאקאקא קאראקאס, און פון דעם האט זיך דער זוהן דא געקויפט א שיין הויז און ער האט עס איבערגעבויט, דאס זענען גאנצע רעבעס, פארשטייסט? אלל דעי ניד איז א פיו דאלער. עפעס. קענען זיי טון וואס זיי ווילן. ער האט געמוזט פארן אויף ארץ ישראל, ער האט שוין דא געטון כל דבר אסור, ער האט שוין דא געטון מיט אן אשת איש, בקיצור ער האלט שוין דארטן נעבעך אז ס'איז א ביטער אומגליק. סאו דאס איז די מעשה מיט דעם קאקאראקעסער. למעשה האבן זיך אנגעהויבן די פאליס דא מורא'דיג שטארק צו פארלייגן. זיין פרשה איז געווען א פרשה פון טבריה. עניוועי, זיי האבן זיך מורא'דיג אנגעהויבן צו פארלייגן. יעצט, ס'איז דא א צוויי און דרײַסיק יעריגער מענטש וואס איז געקומען פון טבריה א חייל וואס ער זאגט אז יארן צוריק, ווען ער איז געווען א יונגל איז געווען א חזיר וואס האט מיט אים געטון וואס מען טאר נישט אין בית מדרש, און איינמאל איז אפילו אהיים געגאנגען צו יענעם אין שטוב. בקיצור, אים האט מען אויפגעפיקט נעכטן, און ער הייסט יוסף פרץ, און ער איז טוירטי טו יערס אולד, און די פאליס האבן אריינגעלייגט א שיינעם פיקטשער פון אים, ער האט א בארד, ס'איז אזוי, ס'איז נישט נחשון בן עמינדב'ס בארד ווייל ס'גייט נישט ביז צום בעלי באטן אדער ביז צום פיפיק, ס'איז א קלענערערע בארד, ס'ברויך נישט א גדי בן סוסי בארד, ס'איז נישט אזא קליינע בארד גדי בן סוסי גדי בן סוסי, ס'איז צווישן, ס'איז צווישן גדי בן סוסי און נחשון בן עמינדב, ס'איז אזא בארד ווי און בן פלת. ס'איז אזא מין גאטונק בארד איז עס, און ער איז צוויי און דרייסיג יאר אלט, און מ'האט עם אויפגעפיקט אז פינף יאר צוריק האט ער געטוהן מיט א קליין קינד וואס איז דעמאלטס געווען פערצן יאר אלט, און ער זאגט אז ס'איז נישט איין מאל געווען, ס'איז געווען עטליכע מאל, איינמאל אין שול, איינמאל איז ער אהיים געגאנגען צו זיי.

אדער מען זאל רופן אויף טבריה, נול פיר זעקס זיבן צוויי אכט פיר פיר פיר, כ'וועל עס זאגן אויף היברו, נישט יעדער איינער קען אידיש, דוד המלך זאגט אין תהילים ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו, יעדער רעדט דא חיברו, רוסישע קענען נישט זאגן א היי זאגן זיי א חית, יעדער רעדט דא חיברו, בקיצור עס איז אפס ארבע. שש שבע שתיים שמונה ארבע ארבע ארבע. און ווער ס'האט עפעס צו זאגן אויף אים. זען זעט ער אויס ווי א שיינער חסידישער אינגערמאן, א שיינע לאנגע בארד, איך מיין כ'האב עס שוין געזאגט, ס'איז און בן פלת בארד, און אה ס'איז א פאטעיטא בארד, יעצט געדענקט זיך ר' חיים לינזער, ער האט געהאט א פאטעיטא בארד, ס'איז געגאנגען אראפ גראד און אונטן האט זיך עס אונטערגעבויגן ווי א פאטעיטא, ס'איז א פאטעיטא בארד, בקיצור, און דער יוסף פרץ, די פאליס זוכט. נאך עדות, ווייל וויאזוי ס'זעהט זיך אויס יעצט גייט ער שוין זיצן אפאר יאהר, אבער ס'איז נישט גענוג, מ'דארף אים נאך אפאר יאהר. יעצט שרול הגר המצרי, דער חזיר, דער שייגעץ, דער וואס ער מאכט שוין נישט קיין מציצה בפה ווייל ער האט הערפיס און ווער ווייסט וואס נאך, שרייבט א בריוו יעצט אז ער זיצט ביים הייליגן טאטן און השם ירפאהו ויחלימהו בשלימות. בקיצור, ס'איז מיר שווער יעצט צו קומען רעדן ווייל כ'בין פארנומען מיטן טאטן, דארף זען אז די ירושה זאל פאלן צו אים, נישט די אנדערע ברידער זאלן אים אויסכאפן, און אזוי ווי די ימי פורים קומען שוין צו גיין, און בחורים גייען דאך ארום איינצוזאמלען געלט פאר צדקה, דאס וואס איך שריי אלע יארן אז מ'טאר עס נישט טון, מ'טאר עס נישט צולאזן, איז זאגט ער יעצט אזוי. מען דארף זיך אויפפירן זייער ערליך, אזוי ווי תלמידים פון כבוד קדושת אדמו"ר שליטא, כ'על דיר זאגן, באמת, די גיין נאך געלט פאר פורים פאר כבוד קדושת אדמו"ר שליטא, ווייל ער האט אמאל געזאגט פאר איינעם, פאר א מארמארישן פאוער, קענסט פארן צום ברודער קענסט טון וואס דו ווילסט, דאס געלט וויל איך זאלסט דא לאזן, דער איד איז געווען ביזי מיט געלט. עניוועי, איז זאגט ער אזוי, אויפן הליכות שרייבט ער אלף, הדרך המהודר, לא לנסוע כלל למקומות מסוימים, די דרך המהודר איז מען זאל נישט פארן, רק לילך ברגל, איבער אויפן זעג, שלא יגיע לכל הגבירים וועט דאך נישט קענען אנקומען, אבל על ידי ריבוי הנתינות יעלה הסכום, צווייטע איז אין לנסוע, מען זאל נישט פארן אין באסעס באיזה מין שיהיה, ברוך השם ער האט זיך אויפגעוועקט דער אלטער חי האט זיך אויפגעוועקט, מיר האט ער געלייגט א חרם מיט צען יאר צוריק און יעצט האט ער זיך אויפגעוועקט, דאס וואס מען האט ברוך השם אויסגעראטעוועט די באסעס דאס איז מיר צו פארדאנקען, ברוך השם. פאריאר בין איך געווען דא אין ארץ ישראל, פורים, און איך גיי דורך בני ברק און איך האף חזון איש איז דארט דא א תלמוד תורה פון די. כ'קום צו א מנהל און ער זאגט מיר, איך זעה דא וויפיל קליינע מיני ווענס ס'איז דא? זאג איך אים, צען. זאג איך אים, אבער וואס ווילט איר פון מיר? איך האב דאך אייך נישט געטשעפעט, וואס טשעפעט איר מיך? זאגט ער, ניין ניין ניין, כ'וויל אייך עפעס זאגן, איך הער אייך אויס, און איך האב געהערט אז מ'טאר נישט גיין מיט קיין באסעס מיט מלמדים, אן מלמדים, נאר מיט מלמדים צוויי אין יעדן באס, ווייל די בחורים שיכור'ן זיך אן און זיי טוען מעשים אשר לא יעשו, גייטס צו און איר'ט זען אז אין יעדן באס זיצן צוויי מלמדים. זאג איך אים, אינטערעסאנט, איך בין דא א גאסט, דאס איז נישט געווען דעי יאר, ס'איז געווען דריי יאר צוריק, צו פיר יאר צוריק, איך בין דא א גאסט, איך קען נישט קיינעם, איך האב נישט געוואוסט אז איר קענט מיך אפילו, זאגט ער, אייך קען יעדער, פארשטייסט, איך האב אייביג געזאגט, מען נעמט די באסעס, בחורים שיכור'ן אן אויף די באסעס, ממש זיי שיכור'ן, און נאך פורים קאלט מיך איינער אפ אז מען האט מיר געמאכט משכב זכר, וואס איך זאל טון, ס'איז א גרויסע עבירה, אבער ער זאגט מיר באמת ער קען זיך שווערן, ער האט נישט געוואוסט וואס מען טוט מיט אים, ער איז געווען שיכור, א נייע מעשה, און פון דעם גייט די געלט, העלפט גייט פאר די בחורים, וואס זיי קויפן דערפאר דראגס. און די אנדערע העלפט גייט פאר די ישיבה. עניוועי, בקיצור איז מען זאל נישט פארן בכלל מיט מיט די אלע מענטשן, דאס איז סעיף בית, סעיף בית איז אין לנסוע, מען טאר נישט פארן אין באסעס באיזה מין שיהיה, חברה גדולה ביותר לא יהיה יותר מה' בחורים ולא פחות מג' בחורים, ס'זאל נישט זיין ווייניגער ווי דריי און נישט מער ווי פינף, און לנסוע רק בקארס, מיט א קאר זאל מען פארן, איך שריי דאך דאס די גאנצע צייט, די באס איז משוגעת רחמנא לצלן. יעצט, ג לא יהיה מוזיק בקול רם בהקאר, ס'זאל נישט זיין דארטן קיין מוזיק, און ס'זאל אויכעט נישט זיין ולא משקה, ס'זאל נישט זיין קיין משקה, ישראל האגער המצרי האט זיך אויפגעוועקט, זעט אויס די טאטע גייט שוין אפייגערן, און ער וועט איבערנעמען וויזשניץ, מוז ער דאך עפעס אויפטון, ווייל ביז יעצט האט ער דאך געטון נאר איין זאך אין זיין לעבן, ער האט ארויסגעגעבן א איסור אויף נחום ראזענבערג, און נחום ראזענבערג. פייפט זיך אויס אויף אים. יעצט טאר נישט זיין קיין משקה דאס פארשטיי איך, און נאכדעם שרייבט ער סעיף ד' אז מען זאל נישט פארן מיט א דרייווער וואס ער האט א סמארטפאון, דאס הייסט די משוגענע זאך וואס זיי האבן אריינגעלייגט כוחות אין סמארטפאונס, די מוז אריינגיין דא, וואס האט עס אין דרייווער סמארט, אה משוגע מטורף כי לעולם חסדו. סרול האגער, דו ביסט נעבעך א ביטער רחמנות, וואלסט געקענט זיין א לעדזשענד, וויזשניצער רבי'נס א זון, וויזשניצער רבי אליין, האסט דיך דאך אריינגעלאזט מיט די סאקמערע חיות, זיי האבן אראפגעברענגט דיין טאטן אויך, ווייסט דיין טאטע איז אמאל געווען א נארמאלער מענטש, ער געט האלב געלט פאר די אגודה געט ער האלב וויפיל ס'קאסט צו זיין א מעמבער, ביז די סאקמערע חיות האבן אים משוגע געמאכט איז ער געווען א נארמאלער מענטש, איינמאל אז זיי האבן אים משוגע געמאכט איז ער געווארן א צודרייטער. עניוועי, נאכדעם שרייבט ער דא אזוי, די אופן הלבוש זאל זיין מיט א היט, און ס'זאל זיין א געהעריגע נארמאלע היט, מ'זאל נישט גיין מיט א קאפל אליינס, און אן א היט זאל מען זיכער נישט גיין, אוודאי נישט, און אין בית מדרש זאל מען גיין מיטן געהעריגן היט ווי מען גייט, אדער א בחור מיט א היט, א איד מיט א שטריימל. בעקיטשעס זאל מען נישט גיין, נאר מיט נארמאלע בעקיטשעס, נישט אז מען קומט מיט די פיזשאמעס, ווייסט דאך די רבי'ס באמת קומען דאך מיט פיזשאמעס, נישט קיין בעקיטשעס, ס'איז פיזשאמעס. סא יעצט, און מען זאל גיין מיט א געהעריגן גארטל, נישט א ווייסן גארטל, און נאכדעם זאגט ער מען זאל זיך נישט באדינען מיט כלים טמאים, זעט אויס אז ס'איז געווען א זב אדער א בעל קרי האט אנגערירט כלים זאל מען זיך נישט באנוצן, אה ניין ער מיינט צו זאגן די די די קאמפיוטער, כ'האב פארגעסן, איך איך בין דאך שוין אויכעט ווי מען זאגט אה, בקיצור, און מען זאל נישט אריין גיין אין א הויז וואו פרויען זיצן אדער זיי שטייען דארטן, און אדער מען טאנצט אין יענע הויז, גיי נישט אריין צו יענעם ווען יענער זיצט און טאנצט. שטעל דיר פאר וועסט טרעפן די ווייב טאנצן מיטן מאן, ס'וועט זיין זייער נישט איינגענעם, און ס'זאל זיין איידלע חסידישע נגינה מיט איידלע חסידישע געטאנצעכצער, מ'זאל נישט מאכן קיין מארש, ווייסט מ'קומט אריין די בחורים מיט די מארש מיט די פויקס מיט אלעם. תקוותי איך האף, און דארפסט נישט האפן, מ'וועט זיכער אננעמען דיינע רייד דו חיה רעה דו, גיי צו סאקמער קאקמער און זאג סאקמער קאקמער אז זיי זאלן דיך ווייטער פירן ביי די נאז.

ועל זה באנו על החתום כ"א שבט בבית החולים מאונט סייני הקטן סרול האגער המצרי בן הרב הצדיק מוויזשניץ שליט"א, יעצט איך האב הנאה אז דאס האסט ארויסגעגעבן ווייל ברוך השם יעדער פארט שוין מיט מיר היינט, נאר דו שייגעץ טמא דו דארפסט ארויסגעבן א בריוו איך האב מבזה געווען א מענטש פאר גארנישט, א איד וואס האט געשטיצט נאך מיין זיידן, דיין זיידע האט נישט געהאט קיין פרנסה, דיין זיידע איז געווען אן ארעמער אנטלאפענער ביי ווארלד וואר וואן פון וויזשניץ אויף. עה, איך װײס, גרױסװאַרדײַן איז מײַן זײדע געװען אַן עושר, איז אים געקומען פּילעװענט און באַצאָלט חתונות. אַזאַ מענטש האָסטו אָנגעהױבן פֿאַר װאָס? װײַל יצחק שטערן האָט דיר געהײסן? װער איז יצחק שטערן צו דיר? װוּ? װאָסערע שײַכות האָסטו מיט יצחק שטערן? דו ביסט מחויבֿ מיך מפֿייס צו זײַן ברבים, מיך מיט מײַן גאַנצע משפּחה, אַז כ'האָב, אַבֿל אַשמים אַנחנו. איך האָב דעם מענטש באַלײדיקט און באַעװלט פֿאַר גאָרנישט. נאָכדעם ביסטו מחויבֿ צו מיר איבערצובעטן. אלע קינדער וואס מ'האט אין די צען יאר מאלעסטעט, ווייל דו האסט אפגעשוואכט מיינע כוחות, דו האסט פרובירט, כ'מיין איך האב מיך נישט געלאזט, די אלע קינדער דאס בלוט איז אויף דיינע הענט, אויף דיינעם און אויף דיין טאטענס, אויף בית אביך, און וועסט וויסן אויף דיין זיידן אויכעט, דעם סקווערער זיידן, ניין דער איז נישט דיין זיידע ער איז דיין פעטער, דעם שייגעץ דער סקווערער, ווען איך האב מיך געשלאגן האט ער נאך גענומען דעם שייגעץ דעם גבאי'ן הערשי ברייערן און האט אים געזאגט ניין דו קענסט בלייבן ווייטער דא. ביז איך האב אים געזאגט איך רוף אריין דא די fbi איך האב גענוג וויטנעסעס, דעמאלטס האט זיך דער שייגעץ אנגעהויבן צו בייגן, עניוועי ישראל האגער ס'וועט דיר גארנישט העלפן, דו ביסט נישט בארעכטיגט געווען צו טון וואס דו האסט געטון, ווייל דו האסט זיך נישט געשלאגן מיט מיר פרייוועט. אונז האמיר נישט געהאט קיין דיסעגרימענט. ווער ס'זאל זיצן דער ערשטער לעבן רבי'ן ביים טיש, איך בין צו זיין טיש קיינמאל נישט געווען. אשר נשבעתי באפי פי פי פי פי. א פערד אין די שטאל געווען דיין טאטע. און א נארמאלע מענטש איז ער געווען. עניוועי, איך בין קיינמאל צו דעם איד נישט געגאנגען, איך האב נישט געוואלט קענען און איך קען אים נישט, און שוין. געגאנגען סתם אנגעכאפט א מענטש און מבזה געווען פאר גארנישט? דו האסט נישט געהאט קיין רעכט דאס צו טון, דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט. פארוואס? ווייל דו ביסט געבוירן ביי דיין טאטן אין בעט? דו ביסט א וויזשניצער אייניקל? היינט זענען זיי אלע רייכע מענטשן, אבער ווען דיין זיידע האט נאכנישט געהאט א פאט. טו פיס אין, און ער איז ארומגעלאפן זוכן וואו זיך צו באזעצן, האט אים מיין זיידע רבי לעווער חתונה געמאכט די קינדער. יעצט, א חייל איז געקומען דאווענען אין שול אין איצקאוויטש, געקומען די, די משוגענע שקצים, כ'האב ארויף געלייגט אויכעט א קליפ ווי איינער קומט אריין אין שול שרייט ער אויפן דאון דזשיני די תקנות מען טאר נישט האבן א סמארט פאון, ס'איז דא נאך תקנות אויכעט, ס'איז דא מען טאר נישט אראפציען קינדער די הויזן, דער איז א סאטמארער, איך קען אים, כ'דענק אים נאר נישט ביי נאמען, ס'איז דא תקנות וואס דער אייבערשטער האט געשיקט דורך משה רבינו מיט א תורה, אז מען טאר נישט מטמא זיין קינדער, און עטס האטס דאס געטון אלע יארן, אלע מלמדים האבן עס געטון, ס'איז געווען מותר לכתחילה, סאו וואס די תקנות פון די היינטיגע פאר פארשטינקענע רבנים מיטן סמארטפאון איז וויכטיגער ווי דעם אייבערשטנ'ס תקנות? זעלבע אויך געקומען א חייל דאווענען, וואס ער טאר נישט דאווענען? ער היט דאך דיך דו בהמה דו, ווען ער זאל דיך נישט היטן וואלסטו געהאט אין בני ברק טויזנט אראבער וואס וואלטן דיך אויפגעבלאזן, דעי וואוד בלאו יו אפ. קומט אזא וואוילער בחור, און ער גייט דאווענען, האט מען אים ארויסגעווארפן פון איצקאוויטש, צוגעקומען א סאקמערע בהמה מסתם, איך מיין די די גרויסע קנאים, כ'האב ענק שוין געזאגט, אז מ'געט א קוק, שרייבט איינער זייער א גוט ווארט, רב שך, דער אפגעפליקטע בהמה, איז געווען א קנאי, ער האט צאמגערעדט אויפן ליבאוויטשער רבי'ן, ער איז אן עבודה זרה און עוכר ישראל. יעצט איז דורכגעגאנגען אסאך יארן, איז געווען. פרשת חיי שרה, א ווי מען זאגט א הזכרה פאר ליבאוויטשער רבי'ן, איז געקומען איך ווייס פיר א האלב טויזענט פינעף טויזענט שליחים, יעדער שליח האט א שול, און אסאך האבן פון זיי מקוואות אויכעט, און דער איד האט איבערגעלאזט עפעס, דער איד האט זיך געפלאגט, ער האט זיך געשלאגן מיט קליפת סאטמאר, אבער געווען א קלוגער איד, ער האט זיי נישט געענטפערט, ער האט זיי געהאט אין דר'ערד, ווילסט נישט איך זאל קומען אויף וויליאמסבורג, איך וועל נישט קומען אויף וויליאמסבורג, וואס האט ער איבערגעלאזט? ווארלד ווייד אן אימפעריע. וואס האט שך איבער געלאזט? זיבן בחורים וואס זיצן אויף די פלאר זיי פראטעסטירן עפעס איך ווייס קעגן ניתוחי מתים צו גיוס בנות צו מ'זאל נישט נעמען בחורים אין צבא ס'האט זיך אויסגעלאזט א גארניש א דר'ערטליגער דער גאנצער שך מיטן גאנצן תלמוד תורה מיט די ישיבה דארטן ער האט געהאט די גרעסטע ישיבה אין בני ברק זיך אויסגעלאזט פון זיין גאנצן חינוך גארנישט פארשטייסט? און די זעלבע דא אויך, און איך וויל ענק געבן נאך צו הערן דעם האלבערשטאם, ער איז א דיין אין לאנדאן, יעצט לויט ווי איך הער האט מען מיר געשריבן אז ער האט געזאגט שטילער הייט אז מען האט נישט קיין ברירה און מען זאל יא נעמען געלט און מען זאל ווייטער ווי מען זאגט זאגן אז ס'איז יא דא א באשעפער ס'איז נישט דא א באשעפער וועמען אינטערעסירט עס היינט, ער איז דאך אזא רשע איז א הונט אזוי ווי זיין טאטע, זיין טאטע איז געווען דער קיוויאשדער רב, ער איז געגאנגען ער האט גענומען א מענטש ווי נחום ראזענבערג, ער קען מיך נישט ער האט מיט מיר קיינמאל נישט גערעדט, איך האב מיט דעם מענטש מסתם קיינמאל, איך האב אים אפילו נישט געזען, ער גייט און שרייבט אונטער אז איך בין חרם און איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען, און ער האט געפייגערט גאר נאנט נאכדעם האט ער אפגעפייגערט, ווייל די אלע באצאלן א ביטערע פרייז, האבן נישט געהאט קיין שום רעכט צו טשעפען מיט א מענטש, איך האב דאך זיי נישט געבאדערט, און אז זיי האבן געוואלט טשעפען האבן זיי געדארפט טשעפען מיט מיר פרייוועט, אבער נישט ארויסווארפן פון אלע שולן, ווער זענען זיי? האט זיי דער אייבערשטער אויך ארויסגעווארפן? איז דא איינער פון זיינע זון איז געווארן דיין ביי די זאלוינער, ער הייסט האלבערשטאם. ער אליינס זיין זכות איז זכות אבות אז ער איז א איידעם ביי מאטל שטיין, און מאטל שטיין איז דער זיידע פון אבי בעיבי, הווי אומר, איך קען נישט אזוי שנעל כאפן, אבער דאס מיינט צו זאגן אז ער איז ממש אייז דוד און טהור ער קייל, ער איז גאר א פעטער פאר דעם זכר וואס ער איז געווארן א נקבה. דער האלבערשטאם איז אזא פעיקער אזוי ווי גאנץ סאטמאר. זאגט ער דארטן כ'על ענק ארויפלייגן זיין דרשה באלד. אמונה בשם און בשם עי וואס חידושט איר אים דער סיגוטער, דער וואס איז געזעסן אויפן סאטמאר רב'ס בענקל האט געזאגט אז מ'מעג דאס אלעס טוהן אז וויבאלד דא איז אינוואלווד געלט מעג מען טוהן וואס מ'וויל ווייל ביים סיגוטער די העכסטע זאך אין זיין לעבן איז געווען געלט.

פאסט אפיס אין קרית יואל הייסט א פאסט אפיס? מען לערנט דארטן אידישע קינדער חינוך? אויב ס'זאל זיין א פאסט אפיס און ס'זאל נישט האבן קיין מזוזה וועט זיין א פראבלעם דען? כ'האב געמיינט אז דאס איז א בית חינוך כ'האב נישט געוויסט א פאסט אפיס. די אלע גאנץ סאטמאר האט געוויזן אז געלט איז פארן אייבערשטן, געלט איז וויכטיגער פונעם אייבערשטן חלילה, און ווען ס'קומט א מלחמה צווישן געלט און צווישן אייבערשטן דעמאלטס איז אייביג מנצח דאס געלט. יעצט שטעלט זיך אויף דער לאנדאנער הונט האלבערשטאם און ער הייבט אן מסביר זיין, אה, מלחמה איז עמלק און דער אייבערשטער און דער אייבערשטער. ס'איז ביי דיר נישט דא קיין אייבערשטער, ביי דיר איז דא געלט. דיין פארשאלטענער טאטע וואס איז געווען א בהמה אן אויסגעוועפטער הונט איז געגאנגען האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, האט אפילו מיך נישט געבאדערט צו רופן, רבי נחום קומט אראפ לאמיר זיך דורכרעדן. נאר ער איז געווען פון די אלטע זקנים אין ארט און זיי געהאלטן. טאמער ער העט אונטערשרייבן וועל איך שוין פארמאכן דעם האטליין. יואב די כהנה וכהנה זיין זון זאל אויך אונטערגיין, מען האט מיר געזאגט אז שטילערהייט האט ער געמאכט א דיעל אז מען וועט יא נעמען געלט, מען האט זיך געמאכט נישט וויסענדיג, ס'איז א נייע סיסטעם, און ער לייגט אראפ א דרוש אזוי אז מען קען מיינען אז דאס איז בלתי להשם לבדו. האלבערשטאם, כ'האב דיך געוואלט פרעגן אפאר שאלות. דא האסטו, דיין טאטע האט מגולגל געווארן אין א דאגי, איך גיי דא אין די גאס נעמט זיך די דאגי בילן אויף מיר, איך וויל פארשטיין. מען האט ביי יעדן קינד האט מען גערעיפט אין חדר, ס'איז דא אפילו אין סאטמאר, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען דא ווייל קיינער יעדער האט מורא ארויסצוקומען, ס'איז דא איינער וואס ער פירט א סאטמארע תלמוד תורה, און מען זאגט אפן אז ס'איז כמעט נישט דא א יונגל וואס ער האט נישט געטאטשט, ער האט אים נישט בודק געווען צו ער איז גע'מל'עט, דאס אלעס מעג מען, ווען הייבט זיך אן דער איסור פון מען טאר נישט, און נאכדעם געסטו אזא זאג צווישן די ווערטער. ס'איז דא איינע פון די זאכן וואס מען טוט עבירות זאגסט נישט ארויס, מען טאטש קינדער, די חיה וואס דו ביסט. עניוועי, באט דאס איז אלס נישט די עיקר, וואס איך וויל ארויסגעבן איז. צום פונקט, ווען איך בין געשטאנען און כ'האב געבעטן ביי די רבנים לאמיר מאכן א סיסטעם צו לערנען וועגן די באדי ביהעיוויער און די גראוט אוו א טשיילד, האט עטס געזאגט אזוי ווי דער גראבער חזר דער בעלזער וואס געפרעגט ער האט א פול ער האט א פול. יעצט די בעלזער חיה די גראבער אנגעפאשעטע פיפל לאמיר זאגן איך האב נישט קיין פול האט מען געמעגט מטמא זיין קינדער אין תל אביב? און מען האט געמעגט מטמא זיין קינדער און אז איך זאג איך וויל אריינגיין צום רב נישט איך האב געהאט אנגעגרייט עדות און אויכעט פון ירושלים און אויכעט וואס יעקב פירער האט געטוהן האט מען זיי נישט אריינגעלאזט איז געקומען איינער א שייגעץ איך וויל נישט זאגן וואס איך פלעג אלץ זאגן אויפן ווייל בעלזער רב איז גארנישט שולדיג דער בערעלע געווען איינער וואס האט באדינט בעלזער רב ער הייסט רוטנער דער אפגעפליקטער הונט האט אויסגעהערט די בחורים און געזאגט זיי נישט באגלייבט ווייל זיי נישט געווען דעמאלטס בר מצוה אדער ווייל זענען יעצט אפגעפארן דיין זון הערשי רוטנער האט מיר איינע פון די קינדער האט ער מאלעסטעט. און איך האב גערעדט דעמאלטס מיט בעלז און אים געמאכט אויס מגיד שיעור, מען האט אים געמאכט איך ווייס א אנדערע פאסט, ער זאל האבן מער צייט צו שטופן מיט די קינדער. סא עניוועי, איז געגאנגען דער גראבער חזר דער בעלזער און האט זיך נישט געמאכט וויסענדיג. די זעלבע האט עטס אויך יעצט געטון, עטס האטס געהאלטן אז דא איז דא א משוגענער, א ליידיגייער, און עטס דארפטס ענק אויסלאכן פון אים, און איך האב ענק פינעף יאר געווארנט, איך בין געפארן, געקומען אויף ענגלאנד, געפארן צו די א סייקאלעדזשיסט, איך האב איבערגעקערט די גאנצע שטאט. געזאגט. כ'האב געבעטן דרוקטס ענקער אייגענע בוקס, באט דער העז טו בי א סיסטעם. זענען זיי געגאנגען מיט די אראבער, און זיי האבן געוואוסט די אראבער זענען שטארק, פאוערפול, און זיי האבן געזאגט זיי האבן נישט קיין מורא, איז געקומען די ענגלישע גאווערמענט, זיי האבן געזאגט סקרו יו אלל אראבס, טוגעדער וויט די דזשוס, עטס לערנען נישט גוט, ווען נישט שפאר איך ענק צו. האט זיך אנגעהויבן מיט יא נעמען געלט מיט נישט נעמען, נעם יא נעם נישט, זיי געבן דיר נישט קיין געלט, זיי גייען דיך צושפארן ווייל זיי האלטן ביסט נישט קיין עדעקוועט גענוג און נאך א מוסד וואס מען זאל דיר קענען פארטרויען קינדער. נאר וואס גייסטו יעצט טון? יעצט האב איך ענק אין דר'ערד, יעצט קאלן זיי שוין, יעצט וואלטן זיי געוואלט מאכן א דיעל, זאג איך קענסט נישט מאכן א דיעל, די דיעל איז פינישד, יו לאסט ענד יו העוו טו סוואלאו איט, יעצט וואס ס'וועט זיך אויסלאזן דער סוף, ס'וועט זיין אן אומגליק, באט הו קעירס, ס'געווען פונקט אזא גרויסער אומגליק אז מ'האט בוגד געווען און קינדער, און מ'האט זיי אלע אפגעהארגעט. וואס ס'גייט פאר אין לאנדאן ווייסט מיר אונז זייער גוט. אונז קענמיר יעדן זנות וואס דארט איז פארגעגאנגען, און וואס ס'גייט נאך יעצט פאר. קנעפלמאכער האט געטרענט דא צענליגע קינדער, פערציג וואס אונז האמער אויף די ליסט, און ער לערנט פאר אין לאנדאן מיט קינדער. און יעדער געט אים אפ דעם גרעסטן כבוד, ווייל דער גרויסער ביליאנער דער גערער רבי בעקט אים. סא יעצט האט עטס א פראבלעם מיט אנוכי השם אלקיכם, אונז האמער געהאט א פראבלעם אויפן לא תנאף, מיט אלע קינדער געמאכט זנות. מ'האט נישט געקוקט, ס'איז געווען א דזשאוק. סא יעצט לאך איך פון ענק, נאו סטרעיטן יורסעלווס אוט. יעצט האט עטס איין ברירה, ווי פאדאווע זאגט, פאדאווע זאגט ער גייען נאך געלט, ער וועט צאמשטעלן פֿיר מיליאן פאונד, ווייל אזויפיל פאר'ן רעכט די גאווערמענט געבן, ער וועט אזוי צאמשטעלן פֿיר מיליאן פאונד ווי איך קען אויפעסן א סעווען פארטי סעווען פליגער. ס'איז א דזשאוק, ער איז א פוילער דורכגעפוילטער רב מיט אלע עבירות שבתורה. כ'בין געגאנגען כ'האב גענומען א צייטונג שרייבער כ'האב געזאגט גיי אריין צו פאדאווע זאג אים מ'האט דיך מאלעסטעד זעה וואס ער וועט ענטפערן, ער איז א גוי, ער איז נישט קיין קיין איד. פאדאווע האט נישט געוויסט, זאגט ער, איך ווייס ווער ס'האט דיך מאלעסטעט אין מקווה, איך וויל נישט זאלסט גיין צו די פאליס. און ס'איז אלעס געווארן רעקארדעד, ס'האט געשפילט אין גאנץ ענגלאנד אויפן טעלעוויזשן. און די זעלבע אויך איז דאס אז קינדער ווייסן זיך נישט אפצואוואשן נאך די וועסט, זיך אפצוקלינען, און זיי באקומען ייסט אינפעקשאן, ס'איז אויך געווען שוין אויפן טעלעוויזשן. אלעס וואס איך זאג ענק אויף דעם פארשטינקענעם קליינעם האטליין גייט ארויס איבער די גאנצע וועלט. מען האט מיך דא אין ארץ ישראל אויך געוואלט אינטערוויאן נאר דא האב איך נישט געוואלט ווייל זיי שפילן עס פרייטאג צונאכטס און שבת בייטאג זאג איך אים דאס קען איך נישט איך קען נישט גיין זיין א מחלל שבת העלפן פאר אידן און מענטשן זאלן מיך אויסהערן אום שבת אבער אן אנדערער האט געקויפט די מצוה זארגטס ענק נישט איך האב עס איבערגעגעבן. יעצט וויל איך דיך פרעגן האלבערשטאם די מנוול די שייגעץ די חזיר די מיט דיין טאטן אינאיינעם די ווייסט אז מען טאטשט די קינדער יא? פארוואס זאגסטו נישט ביי שלש סעודות תורה א ווארט? ווייל דאס לאזט נישט די קהילה. די ט"ז ב"ק ווילן ווייטער האבן פרי פאר אלל, פרי מיעט פאר אלל, דעי קענאט העוו איט, טראסט מי, איך האב אויפגערייצט אלע קינדער, יעדעס קינד ווייסט היינט, יו טאטש הים, אוי שרייט ער קולות, איטס גאנע בי די ענד אוו דיס, יעצט צו מ'עט לערנען זייערע גוישע קוריקולום צו נישט, דעטס אירעלעווענט, יעדעס קינד ווייסט שוין עניוועי, יעצט צו מ'עט לערנען אנכי און וויאזוי די וועלט, ווער ס'האט באשאפן די וועלט, ער גייט נאך אריין דארט מיט זיין שטותים וועגן ספירה, וועגן וועגן אמונה מיט חקירה, ווער רעדט פון אמונה מיט חקירה? מען רעדט, מ'האט גענומען א יונגל אן אמונה אן חקירה, מ'האט אים אראפגעצויגן די הויזן, מ'האט אים אריינגעשטופט דעם פיפיק אינעם תחת, דעטס אלל ווער טאלקינג אבאוט, איז געגאנגען יאסל וואלדמאן און ער האט גע'מסר'ט, ממילא האט אהרן געמוזט אראפנעמען די מזוזה, ווייל ווען יאסל מסר'ט נישט וואלט קיינער נישט געוואוסט, פארשטייסט? און אזוי גייט די גאנצע שפיל יעצט, אז ענגלישע מענטשן זענען אינטערעסירט צו מסר'ן. ווייל זיי האבן געלעבט אונטער א דרוק פון די רבנים אז מ'האט נישט געלאזט גיין צו דערציילן אז מ'האט געטאטשט זייערע קינדער. יעצט אז ס'קומט א מעשה אז די גאווערמענט לייגט זיך אריין, גייען זיי אלע ארויס. זיי קומען ארויס, איך בין מיט זיי אין טאטש די האול טיים. כ'וויל האבן כאטש צען קעיסעס אז מ'האט ענק געטאטשט אין סאטמארע חדר און אין בעלזע חדר און וויזשניצע חדר. און נאכדעם ווען מיר גייען ווייטער, אונז פאר מיר, אונז פאר מיר מיט א שנעל צוג פון פאריז אויף תל אביב אויפן וואסער. אונז גייען מיר ענק אויסלערנען, ווען איך האב ענק געווארנט פינף יאר וואס איך האנדל ארום מיט ענק.

פונקט אזוי ווי מען דארף דאס לערנען, דארף מען אנהייבן צו לערנען די בוקס וויאזוי מען זאל וואטשן פאר מענטשן. ווי דא נאך אן ארעסט און נאך אן ארעסט, וויפיל מענטשן ווילט עטס מען זאל איינזעצן? יעדעס מאל מען זעצט איין א מענטש איז א גרויסע מציאה, אבער ס'איז דא כאטש צען אדער פופצן פיגועים וואס זיי גייען שוין נארמאל אין די וועלט נישט זיין, און עטס וועטס נאך אריינגעבן אזא משוגענע מענטש א חסר דעה? איז דאך א חסר דעה דער האלבערשטאם, איך קען דאך אים. נעמט א פרומע בהמה און מען מיינט אז דאס איז זה ינחמנו מעצבון ידינו. דארף נעמען סאמבאדי הו איז היער וויט טו פיט אן די ערד, פסק'ען אויף א פופיקל מיט א געלעכערטן בייליק דארף מען היינט עניוועי נישט ווייל ס'קומט נישט אן צו דיר אין שטוב עניוועי אלץ אין בית מטבחיים זאגט שוין דערויף אויף אלעם אז ס'כשר עניוועי פרט נאך אויב די רב איז הלל שייגעץ וויינבערגער ער קומט דא פראטעסטירן וועגן חיילים און צבא דו שייגעץ דו האסט דאך נאכנישט געגעבן א כשר שטיקל פלייש אין אמעריקע דו מיש דיך נישט אין די זאכן דו ביסט אין די הכשרים זע ס'זאל זיין כשר'ע טשיקן און כשר בהמה פלייש יעצט גיי איך ארויף לייגן א ריקארדינג פון דעם שייגעץ פון דעם רב האלבערשטאם, איך וויל יעדער זאל הערן וואס דער שייגעץ פארקויפט, אך אזא רשע, ס'האט מיר געזאגט די יודע דבר ער האט שוין אונטערגעשריבן אז מען מעג נעמען דאס געלט מען זאל נאר מאכן א שווייג ס'זאל נישט ארויסקומען צו אזאלכע חברה ווי יאסעלע וואלדמאן, יאסעלע? אין לאנדאן איז אויך דא יאסעלע וואלדמאנס, נישט נאר אין קרית יואל. אה, און האט ער אראפגענומען א מזוזה ווייל ס'האט א דין ווי א פאסט אפיס. אזא שייגעץ צו זיין, אין דעם מענטש טראסט מען אונז אויף הכשרים, און די גרעסטע פלייש פאבריצירער אין אמעריקע פאר די היימישע, אין דעם מענטש טראסט מען אונז אויף מקואות, אין דעם מענטש טראסט מען אונז אויף גיטין קידושין מיט אלעם, און אויף השקפה, אין אים טראסט מען אונז אונזערע קינדער אין בית חינוך, און דער מענטש איז א שייגעץ פונקט ווי זיין טאטע משה סיגעטער. געלט איז פארן אייבערשטן, קודם הייבט זיך אן געלט, נאכדעם הייבט זיך אן עשרת הדברות. און יעצט די זעלבע אין סאטמאר אין לאנדאן, זיי גייען אונז אויספאפן, אין צען יאר ארום וועט מען געוואויר ווערן זיי האבן גענומען, אין ארץ ישראל האט סאטמאר אויך גענומען אלע יארן געלט פון די מדינה, זיי האבן גענומען געלט, און היינט ווייסט מען שוין אונז אפילו ווער ס'איז געווען די סוכנים, דורך וועלכע אפיס עס איז דורך געגאנגען, זיי האבן אלע יארן גענומען, נאר פארן אלטן האבן זיי איינגערעדט פארן הייליגן דברי יואל, אונז נעמען נישט קיין געלט, דער רבי האט אזוי תמימות'דיג געזאגט דארט. פאר דעם דיין פון מאנטריאל, ער האט געפרעגט צו מען זאל לערנען, מען דארף לערנען נאך א שפראך אויסער ענגליש, און ווען וועט מען עס האבן צייט פאר דעם? האט דער רבי געזאגט, דעמאלטס נעם נישט קיין געלט פון זיי, זעסט דאך איך נעם אויך נישט קיין געלט, אזוי האט דער רבי געזאגט פאר רבי משה מנחם טירנויער, מיר האט דערציילט אמאל דער. ער האט געהאט א בארד ווי נחשון בן עמינדב, ער האט געהייסן רב בנימין הערש בערקאוויטש, ער האט געזאגט ער איז אריין צום רבי'ן, ער האט געוויזן אז די ארץ ישראל'דיגע יונייטעד דזשואיש אפיעל האט געגעבן פאר סאטמאר פינף באסעס, פֿינף באסעס איז דעמאלטס געווען איך ווייס צוואַנציק דרייסיג טויזענט דאלער א באס, פֿינף איז פֿינף איז רעדט מען פון הונדערט טויזענט דאלער, איז ער אריין צום רעבען און האט עס געוויזען, גיבט זיך די רעבע א לאז רופען ליפא פרידמאן מיט א כעס, און די רעבע זאגט איך וויל זאלסט ארויס גיין פון אפיס אז די טוסט אזאלכע זאכען, האט ער געזאגט רעבע אנטשולדיגט סאיז געווען א טעות איך שיק זיי צוריק די געלט, אינדרויסען זאגט ער פאר בנימין הערשען אז די ווילסט בלייבען מנהל אין סאטמער זאלסטו צו דעם מענטש קיינמאל נישט טראגען די זאכען, אונז ווייס מיר אלעס און אונז דארף מיר טוהן וואס אונז וויל מיר. וואס אונז דארף מיר. נעמט זיך דער אונגארמאן צו זיצן. ער איז אויך נישט געווען מיינס א זון בנימין הערש. איך האב אים אויך אויפגעטוישט אין שפיטאל ווען די ווייב האט געזאגט גיי גאו טשעינדזש די בעיבי. ווייל ווען ער וואלט געווען מיינס א קינד וואלט ער געזאגט מיין רעם רעבע זאל מיך געסטראשעט אויף דעם אויך. האט דער מענטש אזויפיל אויסגעפאפט אז די האסט נישט קיין השגה מען האט דאך פון אים געמאכט כל ליצני ליצנות. עניוועי ס'איז נישט נאר לאנדן ארץ ישראל האבן זיי אויכעט איך בין דא איך ארבעט מיט זיי זיי האבן געזאגט זיי האבן צוריק גענומען. האבן דרײַצן מיליאן שקל פון ישיבות. איך האב זיי געזאגט, די ראשי ישיבות האבן אויפגעגעסן די געלט, זיי האבן געהייסן צוריק צאלן, פעי בעק טיים, און ס'גייט פון דא גייט עס אויף אנטווערפן. איך האב געפרעגט רבי לייביש לייזער צו מען זאל נעמען געלט צו נישט, האט ער געזאגט ניין איך האלט מען זאל נישט נעמען. דאס איז זיין אפיניען, זינט זיי האבן אויפגעהערט צו נעמען גבירים האבן אויסגעהאלטן די תלמוד תורה און די מיידל סקול, יעצט איז דא א גרויסע לאך פון מיליאנען יורא. לויפן זיי צו רבי לייביש ער זאל קומען העלפן שאפן געלט, זאגט ער איך האב ענק נישט געזאגט איך וויל ענק העלפן שאפן געלט, איך האב געזאגט איך האלט מען דארף נישט נעמען, עטס דארפטס אליין קענען ברעכן קאפ, ס'וועט אלעס אונטערגיין, יעדער וועט ארויפפאלן אויף די גאווערמענט, און איך האב הנאה, ווייל דעמאלטס וועט מען אריינקומען און מ'וועט אויסלערנען יונגלעך און מיידלעך זייער דעוועלפמענט אוו די באדי, נישט נאר דאס, כ'האב זיי געזאגט אין לאנדן זענען, האב איך זיי מסביר געווען, זענען אלע ליגענערס, האבן זיי געזאגט נישט ביי אונז, ווען אונז סוספעקט מען איינער איז א ליגענער, האבן מיר אונז אזא געזעץ אז אין יעדע סקול מעג מען מאכן אינטערטשעינדזש, אזוי ווי ס'איז דא סאטמאר מיידלעך פארן אויף פאפא קעמפ, דא, זיי גייען אריין ברענגען די גויים, די נאקעטע מיידלעך, מיט זייערע בוקס, און זאגן יעצט גייטס קוקן ווי מ'טאר נישט. פארוואס? ווייל ווען כ'האב געוויינט צו ענק לאמיר עס סעטלען אונטער אונזער מזוזה, האט עטץ געלאכט פון מיר, איך האב נישט קיין פול, איך האב טאקע נישט, היינט קען איך שוין אויך גארנישט טון, די געים איז אווער, דעטס איט, אדער וועט עטץ אויפהערן צו נעמען געלט און וועט עטץ לערנען קוריקולעמס וואס די גאווערמענט וועט עקסעפטן, אדער האמיר אונז פאבליק סקולס, וויאזוי האט אהרן געשריגן? אונז האמיר פאסט אפיסעס, ס'איז פטור פון מזוזה. די גמרא זאגט א צרת רבים חצי נחמה, עטס האט'ס געדארפט וויסן, מען קען נישט פייניגן כלל ישראל דזשאסט לייק דעט ענד איטס נאט גאנא קאם אוט, עס וועט אייביג זיין א מענטש וואס ער וועט עס מיינען ערנסט, איך האלט איך מיין עס ערנסט, איך בין נישט געגאנגען באגראבן די ישיבות וועגן סעקשועל אביוז ווייל איך האב געהאט אינטערעסע אין דעם, מיינע קינדער האבן שוין נישט געלערנט דעמאלטס אין קיין חדר און קיין ישיבות. ס'האט מיר וויי געטון וואס יעדער דריטער יונג פלעגט צוקומען און קלעימען, הרב נחום, דער רבי האט מיך געשטופט, פרעג וואס האט ער געשטופט, כ'האב אים נישט געגלייבט, זאגט דאס יונגעל ער האט ארויסגענומען זיין פיפיק און עס אריינגעלייגט אין מיין מחילה, און נישט נאר דאס, כ'האב אפגעקאלט די מאמען צו ס'איז אמת, זאגט די מאמע יא ער איז אהיימגעקומען מיט א בלוטיגע מחילה, די. אונטערהויזן געוען בלוטיג. עטס געוויסט דאס העט זיך אמאל אויפהערן? עטס געדארפט געדענקען ווי גרויס און ווי שטארק עטס זענטס, דעם דברי יואל האמער אונז שוין נישט, און אפילו ווען מיר האמערן ווען, ער איז שוין געוען א לצנות אויף דער עלטער עניוועי, ווייל יעדער האט געוויסט מען האט אים פארפירט, ס'געוען אפאר שקצים ארום אים. די בני יואל זענען אוועק פון זיין בית החיים, דעי דידענט קעיר זיי זאלן ליגן מיט אים אינאיינעם. אמאל איז מען געוען אזוי הייליג מיט ליגן מיטן רבי'ן אינאיינעם מיט אונז דער רבי מיטשלעפן, ער העט דיך נישט שלעפן אין ערגעץ, ער אליינס איז אויכעט נעבעך נישט ווי ער דארף צו זיין. מיט דעם האָט מען אים איבערגעדרייט, מ'האָט געלייגט דעם קאָפּ בײַם שורש, בײַם בײַ די פֿיס, מ'האָט אים געוויזן פֿון הימל, מ'האָט דיך פֿאַרפֿירט, מ'האָט דיך איבערגעדרייט, און מ'האָט זיך אויסגעלאַכט פֿון די אַלע שיטה קדושה, סאַקמער, קאַקמער, יאַקמער, באַקמער, ס'איז הײַנט אַ דזשאָוק, און עטס נישט געוווּסט, אַז איינער וועט ענק אַ מאָל אָנכאַפּן און ער וועט ענק שטעלן אויפֿן פּלאַץ. און איך האָב זיך געבעטן צו ענק, עטס ווייסט וויפֿל יאָר איך בעט? איך בין אין חרם צען יאָר, יעצט האָט עס ערשט אויסגעפּלאַצט, איך האָב ענק געזאָגט די לעצטע פֿינף יאָר, אַז ס'גייט אונדז שוין בעסער, אָבער אונדז שלאָגן מיר זיך שוין צען יאָר אויף דעם. אונז שלאגן מיר זיך צען יאר אזא מיידל זאל וויסן אז איר ברודער טאר נישט אריינקריכן צו איר אין בעט, און זיי ווייסן עס היינט אלע. געטראפן יעצט א תולדות אהרן אינגערמאן, ער זאגט איך ווייס די פרשה ווי דו האסט פארציילט פון די בראון פאמיליע, ער איך ווייס, אונז ווייס מיר אלעס, דער ברודער האט מיט איר געוואוינט יעדע נאכט, קליינע מאה שערים'דיגע דירות, און איך האב יענעם געזאגט כ'האב דיר געהאלפן אנקומען אויף אמעריקע, זיי האבן געזאגט ס'איז שוין פופצן יאר דורך מיט קען דיר קיינער גארנישט טון גט דיין ווייב, זי א משוגענע, און זי האט קינדער אלע אראפ פון אידישן וועג, האב איך אים געזאגט איך וויל זאלסט מיר באצאלן, פרעגט ער וואס געלט? ניין, איך דארף נישט דיין געלט. איך וויל זאלסט אריינגיין צו דוד'לען דעם תולדות אהרן רבי'ן און זאלסט אים זאגן, אין דיין הויז איז דא די זעלבע קראנקייט ווי אין יעדנס. און ער איז אריין, און דוד האט זיך געריסן די בארד, ס'איז אמת? וואס ער ממש געוואוינט? זאגט ער, וואס הייסט געוואוינט? ער האט געוואוינט מיט איר יעדער ווען ער האט געוואלט. ער איז אזוי צעשאסן געווארן, ער זאגט מיר ער האט עס נישט געקענט דורכטראגן, ער איז געגאנגען ער האט אריינגערופן עטליכע גבאים און ער האט זיי געזאגט איך וויל עטס זאלטס הערן וואס ער פארציילט דא, אבער נישט מארגן, מ'וועט נאך זאגן ס'איז נישט אמת, מ'וועט אים נאך סטראשען. עווריבאדי העז טו קלין אפ דער עקט און העז טו קלין אפ דער האוז, סאו דא לייג איך ענק ארויף דעם האלבערשטאם שייגעץ, זאליקא'ס דיין. דא האט איר די שלש סעודות תורה פון דעם שייגעץ רב האלבערשטאם אין פרשת יתרו, אין דעם בית מדרש פון זאליקא'ן אין לאנדן. און רב האלבערשטאם האט געוואלט רעדן מיט מיט די וואס זיי פירן די געלטער פון די גאווערמענט, ער כאפט נישט אז אונז האבן שוין לאנג גערעדט מיט זיי אונז האבן דערציילט אלעס וואס ס'גייט פאר.

איר לאזט אים בלייבן אין שלום מיטן נחת והקב"ה ממלא מימינו ימיו. ניין, אבער געדענק איין זאך, דער אייבערשטער גייט ענק נישט אויסלייזן ווילאנג עטס וועטס האבן צוטון מיט קינדער און עטס וועטס נישט אבאכט געבן אויפן סעיפטי פון די קינדער, ווייל איינער פון די קינדער דארף אמאל זיין משיח, און אז דו ביסט אים מכשיל דארף ער נאכאמאל שטארבן, שטייט איינמאל אין צוואנציג יאר שטארבט ער און ער ווערט געבוירן, סאו יו אר טאלקינג אבאוט א לאנג טערם איף יו דאנט סטאפ יור. גארביטש, און זאג דיין אלטן פארטרעקטן טאטן וואס ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר אז די אלע יארן וואס איז נישט געגאנגען אזוי שנעל ווי ס'גייט יעצט די אלע יארן איז ער שולדיג פאר דעם אלעם זנות און אויף יענע וועלט בין איך זיכער מ'פראקט אים אויס פאר דעם זנות ער איז אדער נאך אין כף הקלע אדער האט מען שוין צוריקגעווארפן ערגעץ אין א גלגול ווי האט דיין טאטע געמעגט אונטערשרייבן? דיין טאטע קען מיך בכלל? ער האט אמאל גערעדט צו מיר? איר שייגעץ טמא, די גאנצע האלבערשטאם משפחה איז איין שטיק אויף גארבידזש, א גנאי האט געהאט גענוג שכל צו נעמען דעם קיוויאשדער רב'ס אויסגעוועפטע טאכטער, דאס איז אלעס וואס ער האט געהאט שכל. סא יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם איך בין דא אין ארץ ישראל און ס'איז געווען מיין מאמע'ס יארצייט. פאר אנדערטהאלבן וואכן, און איך בין נישט געקענט אנקומען אויף אמעריקע ווייל איך האלט אינמיטן אנפילן א מקווה, דעם אוצר פילט זיך אן מ' סאה, קען איך אהיים פארן, ווען נישט גיי מאך איבער אלעס, עניוועי ס'איז שוין סוף סיזען, עניוועי די רעגן איז. האב איך געגעבן דא תיקון אין א בעסמעדריש, יעצט א טאג פאר מיר האט אויך געגעבן איינער תיקון, ס'איז א ספרדישע בעסמעדריש, און ער האט געברענגט בראנפן. איך ברענג נישט קיין בראנפן, דאס ווייס איך, איך האלט מען טאר נישט געבן אין א שיל בראנפן, מ'עט נאך, איך, אזוי ווי איך האב ענק געזאגט אלעס וואס ס'עט געשעהן און ס'איז אלעס ברוך השם געשעהן, איך זאג ענק צו מ'עט נאך אפשפארן אלע שילן מיט אלע גבאים שטיבער די וואס זיי פארקויפן בראנפן, אין א שיל טאר מען דאס נישט האבן, מען מעג געבן, ס'איז א געזעץ אז א סינעגאג מעג געבן פאר די קאנגעריגענטס זאלן אהיים טראגן, אבער זיי טארן נישט געבן דארט צו טרינקען פאר קינדער, באט עניוועי, איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם, ביקאוז דאס איז נישט וואס איך וויל רעדן. איך בין געגאנגען און כ'האב געברענגט דריי פיר באטלעך גרעיפ דזשוס, נישט קיין וויין, איך האלט מ'טאר נישט געבן וויין אויך נישט, און יעדער האט געמאכט א ברכה על הגפן בורא פרי הגפן און נאכדעם על הגפן ועל פרי הגפן, אזוי שיין געווען, און מ'האט אלע פיר אויסגעטרינקען, כ'האב געברענגט די גרויסע. ממש יעדער האט געזאגט לחיים, ס'איז ממש ס'איז ס'איז א פלעזשער געווען, דארף איך געבן צו טרינקען בראנפן? יעצט א טאג פארדעם האט עפעס א איד געגעבן בראנפן, יעצט ווייסט ער האט אהיים געטראגן דעם גאנצן פלאש בראנפן, קיינער גייט נישט טרינקען בראנפן, מענטשן ווייסן זיי גייען דרייוון, זיי גייען ארבעטן, מענטשן ווילן נישט ווערן אדיקטעד, כ'בין ממש נתפעל געווארן, יענער געבליבן מיטן גאנצן פלאש בראנפן. און ביי מיר האט מען אלעס אויסגעטרונקען און געגעבן לחיים, די איידיע איז מען זאל געבן פאר א איד צו טרינקען, ער ווינטשט דיר אן, ברענגט מען בראנפן, ווייל בראנפן איז א ביליגע טרינק וואס מען האט געטרינקען אין דער אלטער היים ווען מ'איז געפארן פון שטאט צו שטאט און עס איז געווען קאלט האט מען זיך אנגעווארעמט מיט אביסל בראנפן, אבער עס איז נישט געמאכט געווארן פאר א געטראנק. האט מיר דערציילט איינער, כ'מיין כ'האב עס שוין פארציילט, ווען נישט איך עס דערצייל נאכאמאל, האט מען מיך אנגעקאלט, ער האט געהאט א קינד, א מיידעלע, און ס'איז דא עפעס א צענ ע ביי אים אין שטוב, האט ער געגעבן קידוש, אבער נישט געגעבן נאר גרעיפ דזשוס. נישט קיין וויין, נישט קיין בראנפן. און מענטשן זאגן אים צו טשעפען ווי דעם גרעיפ דזשוס, ווי ווי דעי ווי דער, האט ער זיי געזאגט הערטס אויס, דאס איז וואס איך געב, און יא, און ער האט געזאגט נאך א זאך אויך, ער האט געגעבן, ס'איז דא צען מיני געטראנקען, ס'איז דא אויך אראנדזש דזשוס, גרעיפפרוט דזשוס, פאפייע מיט בענענעס, אלע געטראנקען איז געווען. און דער עולם האט זיך מחיה געווען, און ער האט מיר אויך פארציילט אז ס'איז דא א צענטראלישע קידוש, איך מיין ס'איז דער ארוינישער קידוש האט ער געזאגט, און זיי הער מיך אויס כסדר מען זאל נישט געבן קיין ברוינפן מיט אנדערע זאכן, ס'איז געווען אסאך וואס מ'האט אהיימגעטראגן און געלייגט מיט הצלה, ס'איז געקומען צו חילול שבת האבן זיי געזאגט אינאף איז אינאף מען געבט מער נישט קיין ברוינפן דארט, מען געבט גרעיפ דזשוס טרינק וויפיל דו ווילסט, טרינק טאמעיטא דזשוס אבער מען געבט נישט קיין שארפע משקאות, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, איי פרעקטיס וואט איי פריעטש. איך האב נישט געהאלטן אז מען דארף געבן פאר אין א שיעור, איך האלט אפילו פאר א מענטש דארפסטו אויך נישט געבן, ווייל טאמער ער איז פונקט דיפרעסט, ער האט געהאט א שלעכטע נאכט, ער מוטשעט זיך מיט עפעס א מארגעדזש, און ווען דו געבסט אים דעם שארפן טרינק, עט די ענד אוו די דעי איט קען סטרייק הים בעד. יעצט וועגן דעם ענין פון רעדן, וויאזוי איך רעד צי נישט רעדן, קודם כל בין איך דורך געגאנגען אסאך קאורסעס, און ביי די אלע קאורסעס האט מען געזאגט, איף יו דאונט ספיעק טו די טשיילד, די וועי יו העוו טו ספיעק היז נאט גאנא אנדערסטענד. און דאס איז אמת. איך ווייס ווען אונז זעמיר אויפגעוואקסן האב איך אויך געהאט דאס זעלבע. דער רבי אין חדר האט געזאגט אז מען כאפט זיך אן דארטן איז אזוי ווי מען כאפט אן מוקצה אום שבת. האב איך ענק שוין דערציילט אונז זענען געווען אלע ווילדע קינדערלעך ס'פלעגט זיך איבערדרייען דער לייכטער יעדן שבת ס'איז געווען א פראבלעם מיט וויאזוי מען מעג עס צוריק לייגן, ווייל מען טאר דאך נישט דארט גיסן וואסער ארום און ארום, וויאזוי די הלכה איז טאמער איז דא פייער, קיצור ויהי היום האט מיין מאמע געזאגט פארן טאטן הער מיך אויס, ווען איך צינד לעכט ביי מיר שבת, איך וויל דיך בעטן א טובה זאלסט ארויף לייגן אויבן אויף די ספרים שאפע די לעכט, איי עס שטייט עס מוז זיין אויפן טיש נישט ווען עס קומט ארויס א חילול שבת, זי האט עס ארויף געלייגט דארט אויבן און עס איז געווען ברוך השם ווי ליווד העפילי עווער עפטער נאו מאר חילול שבת ויהי היום. איז ווען דער רבי האט געזאגט אז מען כאפט אן דארטן איז אזוי ווי מען כאפט אן א לייכטער אום שבת, בין איך געשטאנען און געקוקט ווי דאס דער דארטן העכער די שאפע וואס איז דארטן דא אנצוכאפן און וואס איז גלייך צו א לייכטער אום שבת, איך האב קיינמאל נישט אויסגעפיגערט אז מען מיינט דעם פיפיק, קיינמאל נישט, ווען איך בין געווען אלט פופצן יאר האב איך ערשט פארשטאנען וואס דער רבי האט געמיינט, און דעמאלטס בין איך געווען אכט אדער ניין, אפשר צען, סאו די ספיקינג. אופענלי איז ווערי ווערי אימפארטענט, עספעשעלי אז מען לעבט אין א דזשאנגל, און איך וויל אז מען זאל פארשטיין, ס'האט מיר געשיקט א מעסעדזש גאר א גרויסער מחנך וואס ר'האט לייסענס און ער איז פון די חשוב'סטע מענטשן אין שטאט, איך וויל נישט זאגן ווי און ווער און ווען ווייל מען קען אים נאך רודף'ן, האט ער געזאגט דו זאלסט וויסן דעם גאנצן טעם פארוואס איך האב גערעדט וועגן דראגס און כ'האב גערעדט וועגן נעלאקסען איז ווייל דו, נחום ראזענבערג, האסט עס געזאגט מיט פיר פינעף וואכן פריער, איך וואלט נישט געהאט די. קארידזש, קודם כל ווייל מ'זאגט דאך ביי אונז איז נישטא קיין דראגס, און נאכדעם אז ס'מוז זיין איינער וואס זאל זיין א פורץ גדר, און ער האט מיר געזאגט אויף עטליכע, ער האט מיר געזאגט אפילו אויף זכריה וואלענסטין און נאך עטליכע וואס זיי רעדן אזוי ברייט, ווייל ס'ווייסט נחום ראזענבערג האט גערעדט זייער ברייט, און איז דעי ריעלייז אז ס'פעלט אויס אזוי צו רעדן. סאו בקיצור וויל איך דיר זאגן, ס'איז דא אין דעם א גרויסע ערנסטע קאנטערווערשל אישו, די קנאים און די חזירים ווילן נישט מ'זאל אזוי רעדן, אנדערע מענטשן זאגן ס'העלפט זיי זייער שטארק, איינער זאגט. פרויען הערן דיך אויס און ס'איז נישט גוט פאר זיי. העי, די פרויען זאגן איך האב הנאה ווייל איך קען אזוי נישט רעדן צו מיין זון, איך קען אזוי נישט רעדן צו מיין טאכטער, איך לאז זיי הערן וואס דו זאגסט, דו קענסט יא רעדן. רבנים זאגן מיר פאר א פאסט אויכעט, איך זאל אייביג אריין זאגן מען זאל נישט שפילן זיך מיט פאסטן טאמער מען טאר נישט, זאגן מיר די רבנים, זיי האבן מורא אזוי צו רעדן וועט איך זאגן זענען געווארן ערלויבן. אז דו רעדסט זאג איך הער אויס נחום ראזענבערג וועסטו הערן ער זאגט אז מען זאל נישט שפילן קיין געימס. סאו אונז האבן נאך אסאך צו דיבעיטן, עס איז א שאד ווייל איך זאג איין זאך, לאמיר זעהן די לעצטע זעכציג יאר האט מען דאך אזוי צניעות'דיג גערעדט, מען האט נישט געוויסט גארנישט, ס'איז דאך געווען ממש צניעות תכלית הצניעות, אבער מען האט יעדעס קינד גערעיפט, יעדעס צווייטע קינד אין די מקווה, און יעדן פיפטן קינד אין חדר, און יעדן צענטן מיידל אין סקול, מיט דעם צניעות'דיג רעדן, סאו וואס האסטו אויפגעטון מיטן צניעות'דיגן רעדן? און דאס איז א מורא'דיגער אומגליק, יו דאונט וואנא פעיס ריאליטי, אונז האמיר זעכציג יאר גערעדט בצניעות און די האלבער דור איז אפגעשטארבן ווייל מ'האט זיי געהארגעט מיט סעקס, זיי האבן אוועק געוואקט פון אידישקייט, סאו אבוויעסלי איז די עצה איז מ'זאל יא רעדן נארמאל און מ'זאל נישט באהאלטן, איך בין איינע פון די גרעסטע פיגורן וואס איך שלאג מיך די גאנצע צייט אז מ'זאל לערנען פון סעקשועל ביהעיוויער, דאס איז די ליבע פראגרעם אין ארץ ישראל. ס'הייסט נישט ליבע פאר לאוו, אבער ס'הייסט ליבע. און דאס איז דאס וואס מ'האט יעצט געצווינגען אז מ'מוז אין לאנדאן לערנען, און דאס וואס מ'האט געצווינגען מ'מוז אין אנטווערפן לערנען. זיי האבן געברענגט ר' לייביש'ן, זיי האבן אים געפרעגט צו מ'זאל לערנען צו נישט, האט ר' לייביש געזאגט אז מ'זאל נישט לערנען. בקיצור, יעצט זענען זיי געקומען אז מ'ברויך האבן געלט, ווייל מ'האט אויפגעהערט צו נעמען פון די רעגירונג. זאגט ער, איך האב ענק נישט געזאגט גארנישט, כ'האב ענק געזאגט, עטס געפרעגט מיין מיינונג. געלט גיין גייטס אליינס. דאס איז עס, די געימס אר סטאפינג. סאו קומען זיי יעצט טענה'ן אז איך רעד נישט בצניעות מיט מעשיות אין בוידעם. איך וויל ענק עפעס זאגן. איך האב נישט געעפנט א האטליין ווען כ'האב נישט געהאט וואס צו טון. איך האב געעפנט א האטליין כ'האב געזעהן דעם חורבן. איך בין מיך געגאנגען לערנען. כ'האב ענק געזאגט. איך בין געגאנגען זיך לערנען אין עטליכע גרויסע קאלעדזשעס וויאזוי מ'דארף באקעמפן אזא פראבלעם. דאס וואס איך פאר אזוי גוט איז ווייל דער אייבערשטער העלפט און ס'איז דא סייעתא דשמיא, מ'האט מיך געלייגט אין חרם און מ'האט מיך גוט אויסגעשמיסן, העלפט מיר דער אייבערשטער. אבער איך בין נישט כסומא בארובה, איך בין נישט אזוי א בלינדער ווארפט אריין און געצילט אין די פענסטער, איך האב א פראגרעם, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, א חינוך פראגרעם. און דאס וואס ענק געפעלט נישט דער פראגרעם, איך קען ענק זאגן איין זאך, אדער זענט עטץ פעדאפיילס, אדער.

איריים איריים איריים איריים ונעשיים נחום ראזענבערג איז משוגע אזוי האט עטס געשריבן אין ענקערע צייטונגען פארוואס ווייל עטס האטס געוואלט דענייען בהמות וואס עטס זענט אז עטס זעטס אזויפיל צרות סאיז דא שטעלט מען זיך אפ און מען זאגט העי לעטס מעיק א סטאפ טו דיס גארבידזש עטס זענט זיך אזאלכע רשעים אויסער דעם וואס עטס זענטס רשעים ס'טוט זיך ממש רוצחים, ער האט אזוי גענומען די יונגע קינדערלעך און געלאזט זיי זאלן גיין ווייטער אויף דראגס, שעים אן יו אל, דאס איז סאקמער קאקמער, עס האט דער אייבערשטער געהאלפן, דער רבי איז ניצל געווארן פון היטלער'ן, ער האט אויפגעשטעלט אידישקייט אין אמעריקע, ער האט אויפגעשטעלט אז אפאר חזירים זאלן פירן די שטאט, און ער האט אויפגעשטעלט אז אפאר חזירים זאלן זיין דראג עדיקטס און פארקויפן פאר יעדן, און ער האט אויפגעשטעלט אזא באלימפערטע קאמיוניטי אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, נאר דעמאלטס האט מען עס נאך באהאלטן און היינט זעהט מען אפן, דעי אלל וואלק עוועי, קוקטס אן, כ'קען איך האב עס געקוקט, איך האב א גאנצע באקס טישוס האב איך אויסגענוצט, יא רבותי, באהאלטס ווייטער ענקער שייגעץ שטיק. נחמיה וועבער, מיינע טיטשינג טראבעלד גערלס וויאזוי מען זאל צובאטענען דעם אויבערשטן באטן מען זאל נישט זעהן איר ברעסט, וואט ע שעים! וואט ע שעים! דער פריעריגער תולדות אהרן רבי, רבי אברהם יצחק קאהן, האט דערציילט אז אין סאקמער אינדערהיים איז אויך געווען א ישיבה מיט בחורים וואס האבן געטאטשט, און ער איז אריין צום רעבען און ער האט געזאגט אז דער רבי מוז רעדן פון דעם, זאגט ער דעמאלטס האט דער רבי אנגעהויבן צו רעדן פון דעם. שפעטער ווען ער איז געגאנגען ער איז שוין אוועק געפארן פון די ישיבה גיין חתונה האבן, האט אים דער רבי געזאגט איך וועל דיר אייביג געדענקען דאס אז דו האסט מיר געהייסן רעדן צו די בחורים וועגן שובבים, אזוי האט מיר פארציילט ר' יוסף קאהן דער זון פונעם תולדות אהרן רבין, רבי זאגט איך וועל דיר עס אייביג געדענקען, סא דאס איז נאך געווען אינדערהיים, זאלסט נישט מיינען מען האט אנגעהויבן צו טאטשן אין סענדז סטריט מען האט שוין געטאטשט אינדערהיים, און דער רבי איז געווען דער וואס האט געהאט דעם קוראזש ער זאל רעדן פון דעם, נישט יעדער האט זיך געטרויט צו רעדן.

איים גאנע ענסער יו ווען יו סעי פאול לענגוויטש. דעס איז עי ווערי דזשענערעל טערם. פאול לענגוויטש, ווען איי סעי א פופיק און א תחת, איטס נאט פאול לענגוויטש, ביקאוס איף איט איז, דען אגעין, ווען איט סעז אין חומש ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, איטס סעאינג, יו שוד נאט פלאג יור פינעס. אינטו סאמבאדי'ס ענעס. סאו איי דאנט אנדערסטענד וויי דיס איז לעס פאול לענגוויטש.

ענד איטס נאט פאול לענגוויטש ביקאוז איף איט איז אגעין דער אייבישטער האט געהייסן מען זאל ליינען יום כיפור ואת זכר לא תשכב משכבי אישה הי דידנט פיינד עניטהינג בעטער טו ריעד מנחה יום כיפור וויטש איז די הייעסט מאמענט אף די יער ענד נאט אנלי דעט לוק עט די טראפ הי פוט אן דער ואת זכר. הי רילי וואנטעד יו טו העוו איט אוט, סאו איטס נאט פאול לענגוויטש. אין די אלטע סאקמערע קאקמערע דיקשענערי איז געווען אלעס פאול לענגוויטש, ציונים האבן געהארגעט משיח'ן, אלל די באלאוני דעט דעי סאלד אס, ווי דאנט וואנט העיר איט ענימאר, ביקאזס ווי טאלד דעם דעט די רעבע מעג טוען אלעס נאר פון רעבן טאר מען נישט רעדן שלעכטס, איז ווען ס'איז געקומען דיס די לאנג ווינטער נייטס, עווערי נייט הי וואלד העוו א בוי סעי ליסן איי העוו טו טאלק טו יו יו'ר נאט דואינג טו גוד אין קלעס, ענד עט די ענד הי מאלעסטעד הים. ענד איף דעי ווענט טו טעל די פרינסיפעל, די פרינסיפעל וואלד אלסא דו איט טו דעם, דען וואט וואלד העפען איז דעט דעי וואלדנט בעליוו הים, דעי וואלד מעיק ע פול אוט אוו הים, יו נאו דער גראבער פעטער חזר דער בעלזער רב, איי סענט הים אין ע מעסעדזש, סיקס מלמדים אין תל אביב מאלעסטעד בויס ענד דעיר אלל אף די דרך, סאו הי עסקד די פירסט קוועסטשען, די גיי הו איי סענט הים זעז. ער האט א פול? די גראבער חזר די איי דאונט העוו א פול, ער איז אזא גראבער חזר איי קודנט ליפט הים אפ וויט ע קרעין, ענד עט די ענד וואן מלמד דראפד דעד די אדער וואן איז גאוינג טו דזשעיל הי העז טו פעי בעק הונדערטס אוו טאוזענטס אוו שקלים די אדער פאר גאט דעיר פאנישמענט, דעטס וויי איי העוו טו טאלק גרעפיק איי נאו וויי ביקאוז איי סא ווען איי וואס דואינג דיס ווארק ענד איי וואס יוזינג איידלע לענגווידזש, עגען נאובאדי נו וואט איט איז נאו א פיפיק עוורי טשיילד נאוס. ענד דעט יור נאט סופאוזד טו העוו עניבאדי טאטש איט, נאו דעי אלל נאו איט, אנטיל דען דעי דידנט נאו עפעס אות ברית קודש, וואט איז איטס אין הימל ווען ס'געשעהט אזא, ווען ס'רעגענט און ס'געשעהט אזא ד ד איך ווייס העווי קלאודס. ליסן, איי נאו וואט איים דואינג ברוך השם, ענד די סוקסעס מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז ביקאוז איך בעט השם פאר סוקסעס און כ'האב געכאפט ביטערע מכות, באט די ריעל סוקסעס איז דעט איי טאלק גרעפיק, סאו טענק יו ווערי מאטש פאר העווינג מי אין מיינד. כ'האב דיר געוואלט זאגן נאך א זאך, פון די אלע פרומע בהמות איז דאך נאך קיין גוטס נישט ארויסגעקומען, איך וויל דיך פרעגן, דו ביסט מסתמא מיין עלטער, אפשר אביסל עלטער אביסל יונגער, דו האסט געוואוסט וואס גייט פאר אין אלע חדרים און אין אלע מקוואות, פארוואס האסטו נישט געזאגט קיינמאל גארנישט, אויסער אז דו ביסט נישט געגאנגען קיינמאל אין מקווה, און נישט האסטו געזען וואס דארט טוט זיך, זיצן זיבעצן חזירים און ווארטן אויף די קינדער, סאו יעצט גייסטו מיך לערנען? העי, שאט אפ ענד קיעפ יור דיסטענס, דו ביסט דער סמך מם אליינס, פאר דיר האב איך מורא, דו ביסט דער סמך מם, ביסט אזא קלוגער מענטש, יעצט גייסטו מיר זאגן איך האב אזוי געראטעוועט כלל ישראל, ווייסט די בעלאוני ווייס איך, איך קען שוין די מעשות, קאל מיך נישט, שיק מיר נישט קיין מעסעדזשעס, און האלט דיר דעם פיסק צוגעמאכט, און זאלסט דיר אויך האלטן די הענט ביי דיר, ווען נישט וועסטו אויך גיין אין דזשעיל. Well if you think I'm doing a great job, let me do it, let me continue doing it, don't. יו נאו, טיעטש מי האו טו דו איט, און עניוועי איף יו נאו האו טו דו איט וואס גייסטו נישט מאכן די זעלבע זאך? קענסט אויך מאכן, ס'איז דא פלאץ פאר יעדן, איך זיץ דא חדשים אין ארץ ישראל דורכצופירן די אלע געזעצן, דו ווייסט וואס איך איך לייג אוועק יארן צייט פאר דעם? עניוועי, כ'וויל דיר נאר זאגן נאך א זאך, דו זאגסט יו נעווער עקסעפטעד די חרם, נעם עס יא אן, נעם עס נישט אן, דאס איז געווען די גרעסטע מיסטעיק וואס זיי האבן געמאכט. ווייל ווען ס'האט זיך געהאנדלט ווען מען זאל לערנען די ליב"ה, ליב"ה מיינט נישט לאוו, ליב"ה מיינט די ס'האט א ראשי תיבות, האבן זיי געטענה'ט, א איך האב געשריגן אז מען זאל עס לערנען, איך בין געווען דא אויף טעלעוויזשן, אויף פאבליק טעלעוויזשן, האבן זיי, די רבנים, געזאגט מ'עט דיך לייגן אין חרם, זאג איך וועיט א מינוט, קודם בין איך שוין אין חרם, סאו וואס גייסטו אויפטוהן, ס'עט אזויפיל אויפטוהן וויפיל די די צווייט דער ערשטער חי דער צווייטער עט אויפטוהן וויפיל דער ערשטער, דאס האט מיך געלייגט אין חרם, האבן זיי געטוהן א מורא'דיגע גוטע זאך פאר מיר. איך בין בכלל היינט א גרין לייט איך קען פארן ווי איך וויל. סאו עניוועי איך וויל דיר מסביר זיין. דער היטלער האט באקומען א מעסעדזש פונעם פויפ אז מ'זאל נישט גיין אין מלחמה. ער האט געשיקט א מעסעדזש ליידזש מ'טאר נישט. האט היטלער צוריק געפרעגט דעם שליח וויפיל דיוויזיעס האט ער? דיוויזיעס מיינט וויפיל אפטיילונגען אין מיליטער ער האט. ווער איז ער ער זאל מיר זאגן וואס צו טון? דו האלטסט אז איך פאר גוט? לאז מיך ווייטער פארן, טו מיר א טובה, איך פאר ברוך השם זייער גוט, דו ווייסט אליין נישט ווי גוט איך פאר, ווייל איך דערצייל נאכנישט אלעס, ווייל טאמער פאלט עס דורך, איך מיין טאמער וויל איך עפעס מאכן, וויל איך נישט אז ס'זאל דורכפאלן, אז ס'זאל קומען די רשעים און זאלן שטערן, אבער ס'פארט זייער גוט, ס'גייט קומען יעצט א צייט וואס מיט ארויסווארפן אדער נישט אננעמען א יונגל אין חדר, גייט מען צונעמען די פאנדינג, און פארוואס גייט צונעמען די פאנדינג, ווייל זענען נישט קעיפעבל צו זיין א געהעריגע סקול, דו קענסט נישט דיעלן מיט קראנקע קינדער און צוריקגעבליבענע קינדער און קינדער וואס האבן פיזיקעל און מענטעל פראבלעמס, דען יור נאט א סקול, מ'גייט אין פאבליק סקול. נא נא נא נא, דו ווייסט נישט וואטס סטיל אפ אן די אדזשענדע וואס איך טוה אלס. און די פופיק מיט די תחת, לאז אפ מיט די זאכן. יעדעס קינד דארף וויסן וואס מען טאר און וואס נישט, און די בעסטע ראיה האסטו אז היינט די קינדער וואטשן זיך. טריי אנצורירן א קינד. טריי אנצורירן וואס איז שרייען דו חזיר וואס רירסטו מיך אן ביים פופיק. דעי נאו אלל אבאוט איט, איך האב זיי געגעבן די פול פאוער זאלן רעדן, און נאר ווייל איך רעד גרעפיק.
אקעי איי וויל קאל יו ביי יור נעים. נחום פירסט אוו אלל נאט וויטין טען יערס באט יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף ביקאוז יור מעקינג עקיוזעישאנס איי אינקארעדזשד ענד סופארטעד יו. איף יו ריקאל וואנס אין די בארא פארק באס ווען יו קעים אפ איט וואז אין די היעט אוו די מאמענט ענד יו קעים אפ די באס ענד עוועריבאדי וואס לייק שששש און איך האב מיך אויפגעשטעלט מלוא קומתי כ'האב מיך אויפגעשטעלט פאר דיר און כ'האב געווארט צו זיין אין דיין ד' אמות כדי צו געבן די כבוד וואס דו יו דיזערווד דיזערווד אין די פעסט אין די פעסט איי סעי איט סעדלי כ'האב מיך אויפגעשטעלט און נאכדעם בין איך צוגעגאנגען צו דיר פאר דעם פאר איך בין אראפגעגאנגען פון די באס סטאפ און כ'האב דיר געוואלט געבן א האג איף יו רימעמבער און כ'האב געזאגט הויעך אשריך שזכיתי לכך הלוואי יהיה חלקי עמך בגן עדן טאמער דו געדענקסט. סאו דאונט קאם ענד טעל מי אז איך האב דיך נישט סופארטעד. דאס ביסל וואס איך האב געקענט, דאס ביסל כח וואס איך האב געהאט, איך האב נישט געהאט קיין מעגעפאון דעמאלטס, באט עבסעלוטלי איי דיד, ענד איי גאט א לאט אוו היט פאר איט עט די טיים, באט איי קודנט קעיר לעס, ביקאוז דער איז אן אינפערנאו בירנינג ענד ווי העוו טו.

ענד ענד איטס דזשאסט אבהארענט, איטס דזשאסט אבהארענט טו די סעין מיינד ענד טו די אינסעין עז וועל, ביי אונז איז נישט קיין מושחת שבמושחתים, ווי קענאט רילעיט טו יו, היינט האב איך גערעדט מיט א גרויסע מנהל אן אדמיניסטרעיטאר אין א, אין זייער א ריספעקטפול תלמוד תורה, ענד ווי ליסענד, ער זאגט מיר איך קען אים נישט אויסהערן, איך ווייס אז ווען עס איז דא א וואויס נאוט פון אים. קען איך אים נישט הערן און ס'איז ווייטיגליך, דעטס וואט הי סעד, ביקאוז די מען דעזערווס א לאט אף קרעדיט און ער הרג'עט עס אוועק, איז נאו דזשאסטיפיקעישן פאר די משוגעת'ן דעט יור דואינג, לאז אפ די ניבול פה, לאז עס אפ, חזל זענען נאך עני טיים אזוי קלוג ווי דיר, און כל המנבל את פיו, ווייסטעך וואס די גמרא זאגט דארט, ס'זאל דיר זיין בלויז גוטס, ווייל דו האסט זכותים, באט דער'ס נאו דזשאסטיפיקעישן פאר דעט, דעטס איט.
דו קומסט אריין זייער קלאר, איך הער דו זאגסט האסט גערעדט צו א ראש ישיבה צו א תלמוד תורה פירער, זיי זענען מיינע שונאים איך האב זיי אין דר'ערד, זיי האבן געטון די ארגסטע עבירות, זיי האבן געוויסט וואס ס'גייט פאר, זיי האבן געוויסט אז אלע מלמדים זינדיגן ארום מיט די קינדער און און מיט די מיידלעך זינדיגט מען, באט דעי קאדנט קעיר לעס ווייל זיי האבן מורא געהאט פאר זייער רעפיוטעישן זאלן זיי אלע אויסגעריסן ווערן אזוי ווי אלע גוים אין ווארלד וואר טו, ס'זאל נישט בלייבן א שריד ופליט. האסטו די קעדילעק פון די תלמוד תורה'ס, די קעדילעק, רב לופא מרגליות, דער שייגעץ האט געוויסט, ער האט נאך געבעקט נאכדעם זיינע חזירים, זאלן זיי אלע אויסגעריסען, האסט גערעדט מיט איינעם וואס איז א מנהל, זאל ער גיין אין דר'ערד, זיי זאלן נישט האבן קיין תקומה, זיי האבן אונטערגעברענגט כלל ישראל, שוין, יעצט זיי אלץ נייעס זאגן און רעדן ניבול פה ניבול פה, וואס וועלכעס ווארט נוץ איך נוץ א פאור לעטער ווארד? איך רעד דאך נאר וואס ס'איז נוגע, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, ווייל די מיידעלע האט די העכסטע רעיט פון פון פון ייסט אינפעקשאנס, און זי פרעגט די חבר'טע, אוי איך בלוט, וואס גייט פאר? זאגט זי, אה דו ווייסט, דיין מאן וועט דארט אריינקריכן, און שי דאזענט איווען טעל ער דזשאסט שי העז טו בי סענעטערי, פארוואס לערנט איר נישט איר מאמע אז ס'איז ניבול פה? לאמיר דיר זאגן, וואס ביי דיר איז ניבול פה, הייסט נאך ביי מיר דברים העומדים ברומו של עולם עניני קדושה. איך האב גערעדט מיט צענדליגע סקווערע מיידלעך וואו מיין טאטע נישט מער געדאכט איז געווען דארטן אין דעם נורסינג האום זיי זענען אלע ארום געגאנגען ביינאכט מיט בחורים זיי האבן געזאגט די בחורים האבן זיי מסביר געווען אז ביז ווילאנג זיי קומען נישט אהיים פרעגנענט איז נישט קיין עבירה דו ווייסט וואס איך האב אפגעשטעלט דעם הערשי ברייר ימח שמו מאך זאגען יעדעס קינד דארט אין סקווער, כ'האב מזל ער האט אפגעטאטשט דעם רעבינ'ס אייניקעל, דעמאלטס האט זיך דער רבי גענומען איבערן, אויכעט איך האב שוין געארבעט מיטן רעבין א האלב יאר, כ'האב אים געזאגט איך רוף די עף בי איי, סאו וויל איך דיר עפעס זאגען, איך איך הער וואס דו זאגסט, נאר איך זעה דו כאפסט נאך אינגאנצען נישט וואס די מלחמה איז אלל אבאוט, מען מוז לערנען די קינדער ווערי גרעפיק, דער מנהל וויל עס נישט הערן ווייל דעמאלטס פילט ער אז ס'טוט אים קלענער מאכען, ערנסטע מנהלים קאלן מיך אפ, זיי הערן מיך אויס יעדע וואך און זיי זאגן עס נאך פאר די קינדער לויט די גרעידס אין וועלכע חדר זיי לערנען, און רובם ככולם זאגן אז איך מאך א פענאמענעל דזשאב און דעי'ר אלל העפי, ס'איז דא איינער וואס ער האט א ישיבה און ער רעדט נאך כמעט יעדע וואך מיין שפראך, ער זאגט אז ס'האט אויפגעלעבט די בחורים זיי זעען מען טוט פאר זיי, איך אליין קריג הונדערטער קאלס פון בחורים, וואס האבן שוין געוואלט זיך הרג'נען, מ'זעען ווען איינער טוט פאר אונז, סאו וויל איך דיר עפעס זאגן, דו כאפסט נאכנישט וואס איך וויל. כ'האב אמאל מסביר געווען א נקודה, א איד איז געקומען צום סאטמאר רב ער וויל א הסכמה אויף א ספר, פארענטפערט אלע רבי עקיבא אייגערס פון שס, פרעגט אים די רבי די צריך עיון גדול'ס אויכעט, זאגט ער אלע רבי א חוץ דריי, זאגט די רבי יעצט גיי זעץ דיך לערנען ווייל די דריי האסטו פארשטאנען די אנדערע ווייסטו נאכנישט וואס רבי עקיבא אייגער וויל, די זעלבע איז אויכעט, די כאפסט נאכנישט וואס דאס הייסט חינוך, און ווי אזוי מען דארף לערנען קינדער, סעקשועל מיסקאנדאקט, און אז קיינער טאר זיך נישט אנרירן, ווען אין אפאר יאר ארום וועסטו אנהייבן צו כאפן ערשט וואס איך זאג. שקויעך פאר די עדווייס. איי טינק ר' נחום די פוינט דעט הי מעיד איז ווערי קליר, איז קליערלי אנדערסטוד ביי עווריוואן, סאו לעטס בי אנעסט ענד נאט טריי טו פלעי געימס, הי דאזענט הי דאזענט קאנדעם וואט יו אר דואינג, הי איז סימפלי טעללינג יו דעט די לענגוויזש דעט יו יוז,

נאט מעני פיפל וויל וואנט טו ליסען טו יו ענד דעטס אנפארטשענעט יעס איטס וואן אוו אווער פעיליערס אין כלל ישראל אנפארטשענעטלי דעט ווי לייק טו היער די נעגעטיוו אבאוו די פאזיטיוו באט איי טינק די פוינט דעט הי מעיד איז ווערי קליר ענד איי עגרי וויט הים איט טעיקס אוועי פראם יור ריספעקט די וועי יו טאלק טעיקס אוועי פראם יור סיריעסנעס ענד יו ספיק טו מי יו עסק מי סענטרעל אמעריקע דא און דארט איך וויל גיין וואוינען דא.

מען געבט נישט גענוג לאוו, מען געבט נישט גענוג חינוך, מען געבט נישט גענוג פ, מען איז נישט גענוג מסביר, מען איז נישט גענוג, מען האט מיך געשלאגען, און ס'איז דא מאלעסטערס אויך, ס'איז וועגען דעם, ס'איז דא, וועגען די טרעדזשידי, יעדער ווערט אראפגעפארען, דאס איז נאנסענס.

אווער גוד, איי קענט העלפ יו, באט משיח וויל עווענטשועלי, דעטס וואי וויער דעספערעטלי וועיטינג פאר הים. ר' אברהם, יו נאו, איי העווענט ספאוקן וויט יו קווייט סאם טיים, ענד איי דו אינטענד טו גאו טו סענטרעל אמעריקע טו טריי טו אפען א שול דער, באט איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, די מעסעדזש דעט יו דזשאסט פוט אן איז סאו אגלי ענד סאו נאט טרו ענד סאו דעספיקעבל דעט איטס אנבעליוועבל, לעט מי טעל יו סאמטינג, איף ווי וואלד העוו א קלין קאמיוניטי,

יא, די עטערנעל דעזייער טו קריטיסייז אדער פיפל. ער איז א וויזשניצער? אויב נישט וואס וואס גייט אים אן וואס די וויזשניצער חסידים זאגן פאר זייערע חסידים? כ'פארשטיי נישט. כ'מיין, ער איז א, ער רעדט צו זיין אייגענע, ער איז א משפיע, ער איז א רב, ער איז א מ. ער רעדט צו זיינע מענטשן. וויאזוי ער פארשטייט. וואס דארף ער אריינטיילן, ס'איז א אנדערע חסידות, א אנדערע גרופ. רבונו של עולם, וואט א דיזייער, וואט א רצון צו זיין א אויבער חכם, יו נאו, טו בי די סמארטעסט, עווריבאדי העז טו בי די סמארטעסט, ער פארשטייט די בעסטע אפילו ווען ס'איז גארנישט זיינע ביזנעס. רבי אברהם, יו קיפ אן טיטשינג אס מידות טובות ענד האו נאט טו בי קריטיקל, עקסעפט פאר א פיו פיפל, אויף נחום ראזענבערג מעג מען זיין, נאך אפאר. יעצט פרעגסטו א קשיא פארוואס חיים שאולזאן האט א פראבלעם מיט סרול האגער. כ'וועל דיר מסביר זיין. דיז רבנים אר נאט דואינג קאנסטראקטיוו ענד דעיר נאט קאנסיסטענט. סרול האגער קעים אינטו מל'ה א באוי ענד הי די. די מאמע וואס אין מידל אוו נורסינג די בוי ענד הי טאטשד הער אן הער ברעסט בהוד יופיה סאו שי גאט סאו ענגרי שי סעז וואט איז דיס יור די רב שי סעז ליסן איי העוו א סיק ווייף אין די האוז און איי לאסט מיי סעלף און דעמאלטס האט מען אים צוגעגעבן א הויז בחור ער זאל מיטגיין קען נישט גיין אליינס מער נאר אזוי ווי סאיז ר' מאטעלעס חזר זאגט מען גארנישט פארשטייסט אדערווייז דעי וואוד העוו קיקט אים אוט און אים געלייגט אין חרם אזוי ווי מיך פארשטייסט. ר' מאטעלע'ס חזיר און מעג. עניוועי. יעצט האט ער הערפיס. עניוועי. איז וואס כ'האב געוואלט זאגן איז, זיי פארשעמען נישט נאר וויזשניץ, למשל אזא בהמה ווי ישראל, איך האב עס געזאגט גראד ווען כ'האב געזעהן דעם בריוו נאך פאריגע וואך, נישט געהאט שאולזאן זאל רעגירן, אין וועלכע אידישע שטוב איז נישט דא קיין פרויען? כ'האב געזאגט, זיין ברודער מענדל האגער האט געזאגט מ'דארף אויסשיסן אלע פרויען און ס'וועט נישט זיין קיין פראבלעם מיט די פרויען. שטייסט? דאס איז די משוגענע חברה. סרול האגער גייט זיך יעצט אננעמען אז די בחורים זאלן נישט גיין ווי ס'איז דא פרויען, דו שייגעץ דו און דו ביסט אריין געגאנגען צו א פרוי אין שטוב און האסט זי געטאטשט בהוד יופיה, אה קען זיין וועגן דעם האט ער זיך אויסגעלערנט און נאכדעם האט ער אנגעהויבן מיט א סמארט פאון, ווי קומט דאס אריין? גיבט ער אריין סמארט פאון אזוי ווי דאס איז פון די צען פון די צען עשרת הדיברות. אזוי משוגע די רבנים און זיי מאכן אידישקייט זאל אויסזען שמוציג, ביליג, משוגע און אזוי ווייטער. סאו וועגן דעם נעמט זיך אן חיים שאולזון, איך האב די זעלבע געזאגט פונקט פאריגע וואך וואס ס'איז ארויסגעקומען די בריוו, קענסט עס הערן אויף מיין האטליין, סאו וועסטו פרעגן וואס איך האב מיט וויזשניץ, עה, זיי ברענגען אראפ אידישקייט, נישט וויזשניץ. דער פריעריגער תולדות אהרן רבי, רבי אברהם יצחק קאהן, האט דערציילט אז אין סאטמאר אינדערהיים איז אויך געווען א ישיבה מיט בחורים וואס זיי האבן געטאטשט, און ער איז אריין צום רבי'ן און ער האט געזאגט אז דער רבי מוז רעדן פון דעם, זאגט ער, דעמאלטס האט דער רבי אנגעהויבן צו רעדן פון דעם. שפעטער ווען ער איז געגאנגען, ער איז שוין אוועק געפארן פון די ישיבה גיין חתונה האבן, האט אים דער רבי געזאגט, כ'וועל דיר אייביג געדענקען דאס אז דו האסט מיר געהייסן רעדן צו די בחורים וועגן שובבים. אזוי האט מיר פארציילט ר' יוסף קאהן, דער זון פונעם תולדות אהרן, דער רבי האט געזאגט, כ'וועל דיר דאס אייביג געדענקען. ס'איז דאס נאך געווען אינדערהיים. זאלסט נישט מיינען מ'האט אנגעהויבן צו טאטשן אין סענדז סטריט, מ'האט שוין געטאטשט אינדערהיים. און דער רבי איז געווען דער וואס האט געהאט דעם קוראזש ער זאל רעדן פון דעם. נישט יעדער האט זיך געטרויט צו רעדן. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א אינטערעסאנטע זאך. ס'איז עפעס א נייער משוגענער וואס האט אנגעהויבן די זעלבע שפראך וואס מ'האט גערעדט צען יאר צוריק. מ'האט דאך שוין מברר געווען אז דאס איז נישט קיין מסירה, און נחמיה וועבערמאן האט יא געשטופט די מיידלעך. ס'איז נישט קיין מ'האט זיך אנגעלייגט אויף אים. וויאזוי האבן זיי דעמאלטס ארויסגעלאזט זייערע משוגענע שיימעס? די מיידל, זי איז א שיקסע, זי איז אזוי, און ער האט זיך אנגעלייגט אויף נחמיה. אינטערעסאנט פארוואס האט זיך נישט אנגעלייגט אויף אנדערע, פונקט אויף נחמיה. און דער הייבט אן צו זאגן נחום ראזנבערג איז פון די אנקלאגן. כ'וויל דיר זאגן, קודם זאלסטו וויסן, רב אביש'ל אינדערהיים איז אויך געווען פון די נעלאגן וואס סאטמאר האט אים גערודפ'ט, ס'האט אים גארנישט געפעלט, קוק אהער, רב אביש'ל האט איבערגעלאזט דא אייניקלעך אין ווילימסבורג, האט ער איבערגעלאזט קיין עין הרע, איינס שענער ווי דאס צווייטע, גרויסע רעבעס, גרויסע שילן, און איינער האט יעצט ארויפגעלייגט אז די ספינקא האטליין עה האט ער ארויפגעלייגט דרײַסיק ספינקא רעבעס איבער די וועלט, סא זיי נישט אזוי, פארשטייסט. נלאגן מלאגן בלאגן דאס אינדערהיים באלאניס וואס איז געווען מען האט גערודפ'ט יעדן עניוועי ס'איז נישט וויכטיג סאו נאכער בין איך געווארן פון די נעלאגן ביי דיר און איך וועל נישט ארויס גיין פון גיהנום דו ביסט דער שומר פון גיהנום? איך פארשטיי נישט ס'איז דא א מלאך וואס איז א שומר ביים גיהנום גראדע איז דא אברהם אבינו וואס ער איז אויך דארט א שומר ער לאט נישט אריין ווער ס'איז געמל'עט געמל'עט מיינט מען נישט ער איז געמל'עט נאר ער האט נישט צוריק ממשיך געווען דעם אות ברית קודש אויף זיך שלעפן

נאכדעם געט דער משוגענער א לייג ארויף, כ'האב ארויפגעלייגט זיין נאמבער, שרייער, זאגט אים איינער, ביסט משוגע לייגסט דאך ארויף דיין נאמבער, זאגט ער, ס'איז נישט מיין נאמבער, ס'איז אלעס פאלש. מונקאטשער רב איז געווען אמאל אין די שורה פון אלע רבנים, עס איז געקומען דארטן קייזער פראנץ יאזעף, האט ער אים נישט געגעבן די הענט, מונקאטשער רב האט אים נישט געגעבן די הענט, האט קייזער פראנץ יאזעף געזאגט, וואס הייסט איך בין דאך דער קייזער, זאגט ער, דארפסט דיך איידענטיפייען פאר איך געב די הענט פאר א מענטש, כ'דארף וויסן ווער דו ביסט. דאס איז די אלטע סאקמערע קאקמערע גארבעדזש וואס זענען דא אונטערצוברענגען אידישקייט נאר ס'עט זיי גארנישט העלפן. עטס גייטס נישט קענען ארויסווארפן קינדער ווען זיי האבן א סמארטפאון, ווען א קינד עט זיין אין די גאס האב איך געגעבן טעלעפאונס ווי מען זאל אפקאלן די מעיארס אפיס, עטס גייטס גיין אין דר'ערד מיט אייער רשעות, אזוי ווי עטס זענטס געגאנגען אין דר'ערד אז מען קען נישט אנטאטשן היינט קינדער, עטס גייטס גיין אין דר'ערד מיט אלע רשעות וואס עטס האטס געטוהן. אלעס גייט ארויסקומען, מען וועט ענק צונעמען די געלטער, מען האט שוין צוגענומען דא אין ארץ ישראל דרײַצן א האלב מיליאן שקל, זיי שרייען שוין צו מיר די ראש ישיבות ווילן זיך אראפזעצן מיט מיר, זאג איך, איך האב עס ענק נישט צוגענומען, איך בין נאר געווען דער פארמיטלער זיי צו זאגן וואסערע רשעים עטס זענטס, עטס פארשטייסט וואס דא גייט פאר, סא דאס איז וואס דא גייט געשען, ענק'ס ארויסשטעלן נאך א אלטן סאקמערער קאקמערער און ער וועט זאגן אזוי אין דר'ערד אין גיהנום מיט די נעלאגן, עי, די באלאוני זעמיר אונז זאט, דאס האט אראפגעברענגט גאנץ אידישקייט. און ס'איז דא, ווי האט ר' זעליעל גליק געזאגט, ס'איז דא איין איד אין די וועלט וואס ער לייגט נאך אן תפילין איז וועגן סאטמאר רב'ס זכות, האב איך אים געפרעגט, דער חזון-איש לייגט אויך תפילין ווייל סאטמאר רב? האט ער געזאגט ביסט אן אפיקורס, און די זעלבע גיי איך ענק זאגן, אז ס'איז דא איין איד וואס איז אראפ פון אידישקייט פון די היימישע ישיבות און מוסדות, איז ווייל מען האט זיי געגעבן א שלעכטן חינוך, מען האט זיי ארויסגעווארפן, מען האט זיי מאלעסטעד, און זיי זענען געווארן סיק און טייערד, און די זעלבע איז אין די ליטווישע, איך רעד מיט לעיקוואוד יעדן טאג רעדן זיי מיט מיר, די זעלבע גארבידזש געווען, די חילוק איז נאר ער האט געזאגט ברוך און אונז האמיר געזאגט בוריך, די זעלבע גארבידזש, דעם זעלבן פיפיק וואס מען האט אריינגעשטופט פאר א ליטווישן אין די מחילה האט מען אריינגעשטופט פאר א חסידישן, זענען אלע געווען געמאלעט? ס'איז נאר געווען ער האט געזאגט ברוך און ער האט געזאגט בוריך, זאל ענק אלע נעמען דער רוח. סאו עניוועי אויב דו ביסט אזא קאמפעטענטע מענטש און דו גייסט דיך שלאגן אין א מלחמה וואס מ'האט שוין געוואונען, און די אלע שטותים וואס דו רעדסט יעצט, דאס האט מען שוין גערעדט עלף יאר צוריק, און ס'איז אלעס ארויסגעקומען אז נחמיה זיצט דארטן ווייל ער האט געשטופט א מיידל, ער האט אימפרעגנענטעט א גערל, טשארלס היינס האט געוויסט די אלע קעיסעס, נאר מ'האט עס נישט ארויפגעברענגט אין פראנט אף די דזשאדזש און אין פראנט אף די גרענד דזשורי. ביי דעם האט ער אלעס געוואוסט, ס'איז געווען אן אפען בוק, סאו וויל איך דיר זאגן אז דו קענסט ארויסקומען מיט א פאלשן טעלעפאן אויכעט גיי איך דיר מער קיינמאל נישט ענטפערן, ווייל איך האב נישט צוטון מיט משוגעים, איך האב א געהעריגע מלחמה וואס מ'דארף אויסטרעטענען די שטאט, דו ביסט א געזאלצענער משוגענער, א צעדרייטער, סאו הייבט אן די סאטמארע שפראך, איך בין אן עהלאג, אן עהלאג, אן עהלאג, איך וויל דיך פרעגן, דער סיגעטער שייגעץ וואס האט מכשיל געווען אידן מיט נבילות וטריפות אלע יארן, פון דעם האט ער געלעבט? דער סיגעטער שייגעץ האט געזאגט אז בעלזער זענען עהלאגן, נו וואס איז בעלזער זענען געווארן קלענער וועגן דעם? צו זיי דארפן נישט לייגן תפילין? צו זיי האבן נישט די גרויסע תלמידי חכמים און זיי האבן נישט די גרויסע חסידישע יונגעלייט? וואס האקסטו א טשייניק? ער דער סיגעטער האט פוער פיו געווען, ער איינער האט שלשול אין די מחילה, ער נעמט עקסלעקס ס'גייט ארויס אלעס, און דער סיגעטער האט געהאט שלשול אין פיסק. ווייל משה פרידמאן איז געווען זיין עקס לעקס האט אים אנגעדרייט סאו וועגן דעם איז וואס איז מען געווארן ווייניגער בעלז איז געווארן ווייניגער דער סיגעטער איז געווארן מער ער האט מאכיל נבילות וטריפות געווען אלע יארן פאר כלל ישראל.
א גוט מארגן אידן, איך רעד נישט דא צו נחום איך רעד נאר ווער ס'וויל הערן דעם אמת און מאכן סענס, קודם כל מ'האט אים אקיוזד אז ער פלעגט אוועק פארן אן א ווייב, אויף דעם רעדט ער נישט, ווייל קיין איין ערליכער איד, פליעט נישט אוועק פליען אן א ווייב, ער רעדט זיך דא ער ס'איז אן ערליכער איד און מען קען נישט גלייבן און ער רעדט אזעלכע מיני לשונות, ער איז א שייגאץ און ער איז א גרויסער שייגאץ און ער וויל צוברעכן די וועג וויאזוי אונז פיר מיר אידישקייט מען שטעלט אויף ערליכע אידישע דורות. אין די ערליכקייט און ס'איז דא פול מיט ישיבות, ער וויל צוברעכן יעדע זאך, ער רעדט זיך איין אז די סעקולער עדיוקעישאן איז די עדיוקעישאן וואס איז אלט דארט הונדערט און צוואנציג, הונדערט און דרייסיג יאר איז א בעסערע עדיוקעישאן פון די אידישע תורה וואס מ'האט געגעבן דריי אהאלב טויזענט יאר צוריק וואס דער אייבישטער האט געגעבן אויפן בארג סיני מיט משה רבינו, ער וויל די עדיוקעישאן צוברעכן. די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט'ס עדיוקעישאן האט נישט עקזיסטירט ווען אונז האבן מיר געקריגן די תורה, און דער שייגעץ וויל מאכן אז אונז זאל מיר האבן די גוי'שע עדיוקעישאן, אזוי ווי עס איז געווען די מתיוונים האבן זיך צוגעשטעלט צו די יוונים צו נעמען, דעמאלטס איז ארויסגעקומען פילאסאפן, זיי האבן עס געטרייט אריינצוברענגען אין ארץ ישראל ביז ס'איז געקומען יוחנן בן מתתיהו, די ערליכע אידן, זיי האבן צוריקגעפייט, ער איז געווען פון די מתיוונים, פון די רשעים, ער איז א גלגול פון זיי. און דאס איז אזוי לאמיר גיין שטייטליך, די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט שיקט אריין באהאלטענע חברה ווען ס'איז דא א קריים, לאמיר זאגן די לאקאזאנאסטרא'ס, די מאפיעס פלעגן מ'פלעגט פארקויפן דראגס אדער ס'פלעגט זיין ארגענייזד קריים האבן זיי אריינגעשיקט א באהאלטענע עף בי איי עידזשענט און זיי האבן אויפגעסעט א קריים ווייל ס'איז עקזיסטירט קריימס דא ביי זיי. וואס מען האט דא ביי דעם גט, ביי דעם מסירת גט, נישט ווייל איך זאג מען האט געמעגט, ווייל איך האלט אז ס'איז געווען הלכה'דיג האט מען עס נישט געטאר טון ווייל ס'איז געווען א גט מעושה, באט לאמיר נישט אריינגיין אין דעם חלק, וואס ס'איז געווען אפאר ערליכע רבנים וואס זענען געווען זייער קעגן דעם, אפילו אויך הרב זארגער אין ארץ ישראל האט געטענה'ט אז מען האט עס נישט געטאר טון ווייל ס'איז געווען א גט מעושה, מען האט אים געוואלט צווינגען ער זאל אנקומען אויף רוסלאנד און פון דארט צווינגען. וואטעווער, דאס איז געווען א אנדערע זאך, מען האט אים געוואלט צווינגען צו געבן א גט, און ס'איז ליידער געווען אסאך רבנים וואס האבן עס געטון, דאס איז א גט א עקסטערע זאך פאר זיך, איך בין אויכעט קעגן דעם, אבער די חלק אז זיי האבן געוואלט הרג'נען איז געווען אונטערגעשטעלט דורך דעם לעווין, דער שייגאץ וואס ער ארבעט פאר די עף בי איי, ער געווען ער האט געוואלט אריין כאפן די אידן האט ער זיי אזוי אויפגעסעט, און פארוואס די קעיס האבן זיי די עף בי איי געקומען צו לויפן מ'זאל מאכן א דיעל, ווייל מ'האט געזען זייער אנטיסעמיטישקייט אז זיי סעטן אויף די קריים בכלל, ס'וואלט נישט געווען קיין קריים אן די גאנצע זאך. זיי האבן געוואלט א, זיי האבן אים געוואלט זען אריינצונארן צו פארן אויף רוסלאנד אדער אויף ארץ ישראל ווי מען קען אים צווינגען נישט דא, אז זיי האבן געוויסט דא אין אמעריקע קענען זיי נישט טון און ס'איז דא א זאך וואס הייסט די גט לאו דא אין אמעריקע איז עס מורא'דיג שוואך. דא אין די אמעריקע קען עס ווערן אביסל אינפארסט, לאמיר זאגן אז איינער האט א הויז און ער געווינט די קעיס קעגן זיין ווייב אין קאורט און ער וויל נאכדעם נישט געבן קיין גט נאכן דיווארס קען אים די דזשאדזש זאגן איך נעם דיר צו דעם הויז איך געב עס פאר דיין ווייב דאס איז די איינציגסטע פאוער וואס זיי האבן און דער שייגאץ ער זוכט צו צוברעכן ער איז א סעלף העיטינג דזשו און א סעלף העיטינג סאטזאקמארער ווי אזוי ער רופט עס. הערט זיך נישט אויס ער איז א שייגעץ, ער איז א מסייווני, ער וועט נישט ענטפערן דעם אמת קיינמאל, פופצן מיידלעך פון נחמיה וועבערמאן, דאס איז שטותים בלבולים, מען ווייסט נאר פון איין זונה וואס האט מזנה געווען אדער מיט שאלעמאן אדער מיט בורי דייטש אדער מיט, דאס איז שטותים מיט לאקשן, אקעי, מן התורה טאמער איינער איז מאנס א מיידל איז עס א געלט שאדן און ער דארף באצאלן. דעטס איט. ער איז א שייגעץ און פארטיג, מען זאל איהם נישט גלייבן. און ווען א דזשורי, ווען א דזשורי, א גוישע דזשורי זאגט אויף א איד אז ער איז גילטי, ביי מיר איז עס גארנישט. ס'איז ליגנט. עשו שונא ליעקב, און יעדע גוי האט פיינט א איד. דעטס איט. יא איך האב ענק שוין לאנג געזאגט אז דער נחום ראזענבערג איז פון די נעאלאגן ס'וועט פון אים גארנישט בלייבן נו מ'וועט אויפהערן צו נעמען געלט פון די גאווערמענט איך האלט עניוועיס מ'טאר נישט נעמען קיין געלט פון די גאווערמענט איך האלט עס וועגן ראש לימבא שיט נישט וועגן אלס ווייל נחום ראזענבערג וויל אפשמד'ן כלל ישראל ס'איז גארנישט נישט געפערליך דא זאגט ער. אמ נעכטן שרייט ער אז מ'איז חזירים אבער דא שרייט ער אז מ'דארף האבן סעלפאונס מ'זאל זיין גרעסערע חזירים. נעכטן שרייט ער אז די פרויען ווערן געוואר אלע אלע חזיריי וואס די מענער טוען און דא זאגט ער מ'זאל האבן. ער קאנטערדיקט הימסעלף, הי דאנט נאו וואטס סטרעיט און וואטס ראנג. ער איז א שייגעץ, ער גייט האבן די זעלבע מפלה ווי די נעאלאגן און דער באשעפער גייט נישט ארויס פון ביזנעס און אזא איינער ווי ער גייט נישט ארויסקומען פון גיהנום ער וועט זיין דארט פאר עטערניטי דאס מיינט עד סוף כל הדורות ער גייט נישט אויפהערן צו פלאקערן אין גיהנום. ער חלומ'ט, ער איז אינגאנצן משוגע, ער ווייסט נישט וואס איז גראד און וואס איז נאכט. כלל ישראל איז שוין דורכגעגאנגען גרעסערע צרות ווי ער, מ'וועט מאכן נאך א חנוכה אז ווען ער וועט אפפגר'ן און ער וועט האבן א מפלה צוזאמען מיטן גאווערנער. טשארלס היינס איז געווארן דעפיטעד, נישט ווייל ער האט געוואלט, ווייל די אידן האבן געזען גראד וואסער בלוט-בלבול זיי האבן געמאכט אויף דעם נחמיה וועבערמאן. און ווען ער גייט פגר'ן דער נחום ראזענבערג מיט זיינע שקצים וואס זיי טאנצן ארום, וועט מען מאכן נאך א חנוכה מיט טאנצן מיט טרינקן לחיים אזוי ווי דער רבשקה האט אויפגעהערט צו טרינקן. דעטס איט, גארנישט, יבוא יומו פאר יעדן איינעם קומט אן זיין טאג, אויף ענגליש זאגט מען עס עוורי דאג העז היז דעי.
כ'האב געוואלט זאגן, איך מיין אז דו ביסט אויך א סענדז סטריט תלמיד ווייל דו רעדסט ווי די בהמות. ס'קען נישט זיין! ווייסט ווי אזוי מ'האט אריינגעכאפט אחיה השילוני, די גרעסטע נביא, און ער איז נכשל געווארן אונטערצושרייבן אויף ירבעם בן נבט אז ער איז א צדיק? זאגט די גמרא שהושיב צדיק אצל רשע, און ירבעם בן נבט האט געזאגט עטס זענט מיינע מענטשן אפילו כ'על ענק הייסן דינען עבודה זרה, האבן זיך אלע ערליכע אידן געוואלט אויפשטעלן.

הייבט ער אן, ס'קען זיין אז ער איז אים געקומען הרג'נען? כ'וויל דיר דערציילן א מעשה בדידי הווה עובדא, ביי מיר נחום ראזענבערג, דער שייגעץ משה טעראריסט האט געפירט א מלחמה ווייל ער האט געוואלט בעקן ברוך מאטכעס ערווה, איז ס'איז געקומען, איך ווייס נישט צו ער האט אים געדינגען צו זיי האבן סאטמאר האט זיך זייערע רוצחים, און ס'איז געקומען, ער האט מיך אפגעשטעלט ביי די ברידזש ארויפגייענדיג אויף מאנהעטן, און ער האט ארויסגענומען א גאן, ער האט געזאגט אם אתה לא תסגור את החאטליין אני יורה בך. קודם פארשטיי איך נישט בכלל, שיקסט איינעם זאל רעדן צו מיר היברו, און טאמער קען איך נישט היברו? איך האב דאך נישט געוואוסט וואס ער וויל, איך האב יא געוואוסט אבער איך זאג סתם אזוי. בין איך געגאנגען אויף די אנדערע זייט אויף די סעווענט פריסינקט, כ'האב זיי איינגעגעבן א ריפארט, זאגן זיי ווי איז עס געשען פונקטליך? זאג איך אויף די ברוקלין זייט, זאגט זי דארפסט צו גיין צו די ברוקלין, זאג איך איך בין געווען און זיי ווארפן מיך ארויס, זיי לאכן פון מיר, דארט איז דא עפעס א גראבער א הויעכער א שחור וואס ער פירט דארטן די גאנצע פאבליק רילעישאנס, א רשע מרושע אונטערגעקויפט פון סאטמאר, עניוועי. ס'האט גארנישט געהאלפן, זיי האבן נישט געוואלט אויסשטעלן קיין ריפארט. סאו בין איך צוגעקומען צו די עף בי איי און כ'האב זיי געזאגט, ליסן דאס איז העיט קריים, דעמאלטס האט זיך עס אפגעשטעלט, אבער ס'הייסט מ'האט מיך געוואלט הרג'נען, מ'האט מיך געשאסן, מ'האט מיר אריינגעשאסן אין טעמפל אין קאפ, נאר ס'איז אזוי געווען אז אדער די קאר איז געפארן צו שנעל אדער איך בין געגאנגען צו שטייט און ס'האט געגרעיזד די ברעין און ס'איז אריינגעפלויגן דארט אין גרעטש בילדינג. אבער אונז זעמיר נישט קיין רוצחים, ווער האט געהרגעט חזקאל שמש? אה? איינער מיט א האט געטראגן גאלד וויינבערגער? די לייצים זאגן אז מ'האט אים געהארגעט אפאר חזירים און נאכגעלאפן די חזרים האבן זיי אים געזאגט וויל געט איט אווער וויט, פארשטייסט? מ'האט מיך געסטראשעט מיט מיט דיר טוהן פונקט ווי מיט חזקאל שמש, עניוועי, דעם רעבינ'ס טאכטער איז נישט געפלויגן, ס'האמער אונז אליינס געזעהן, ס'איז געווען יש בו כדי להמית. זאג הרב אלטער שמחה דער מלמד איז נישט געפלויגן אין סאטמארער בית מדרש וועגן אן אינשורענס פאליסי? ווי אלל נאו וואטס העפענינג, סאו עס קען נישט זיין ווייל ביי אונז הארגעט מען נישט ביי אים ווי האט ר' אהרן דער שייגעץ געזאגט. אין בעלז האט מען געשריגען כהנים ארויס! הארגעט נישט! גאנץ חסידות האט זיך געבויעט אויף רציחה מיט בלוט, דעטס אלל איט וואס! יענער איז א רעבע ער זאגט עי עי עי עי און דער זאגט איי איי איי איי איי, פאר דעם האט מען געקענט הארגענען מענטשן און זיך גט'ן און טוהן אלעס. די באיאנער זענען היינט איידלע מענטשן? די באיאנער וואס זיי האבן נישט געדינגען דא א מענטש זאל הארגענען דעם סאנדזער רב'ס זון, מען האט געהארגעט אן אנדערן איד וואס האט אויסגעזעהן ענליך? קאם אן! אזוי האט זיך געבויעט חסידות און וועגן דעם גייט עס נעבעך אונטער, ס'איז נישט ווערט א דיים מאן. מענדעלע, דער ר' משה'לעס זון, ער איז גאט אליין, זאגט ער, יעדער זאל אים זאגן גוט מארגן רבי יעדן טאג כאטש איך בין נישט דארט, עניוועי, איז זאגסט איך וועל קיינמאל נישט ארויס פון גיהנום, איך וויל דיר זאגן, צו כ'וועל ארויס פון גיהנום צו נישט, דו ביסט נישט דער שומר פון גיהנום, דארפסט וואטשן פאר דיר אויך, דארפסט וואטשן צו דו וועסט יא ארויס גיין פון גיהנום, און דארפסט וואטשן אויף דיין שטוב אויך, כ'מיין איך ווייס נישט ווער דו ביסט, באט יו נאו, נאובאדי איז שור, מ'זאגט פיפל הו ליוו אין גלעס האוזעס שודענט טראו סטאונס. טעג, ער רעדט אזוי ברייט אזוי ווי ער איז שוין דורך אלעס און ער איז שוין אקעי. יעצט נארמאל פאר אזאלכע משוגעים ענטפער איך נישט, ער זאגט ער האט געהאט און ער איז געפארן און ער איז געקומען און ער האט טאקע נישט געהאט מיט די רעגירונג ער האט יא געהאט דאס איז סאקמער גאקמער אזוי האט מען יעדן איינעם אוועקגעמאכט, בעלזער רב איז געווען אן אויסגעוועפטע. ר' אהרעלע קדוש און דער דער טשעבינער רב איז דאך געווען סתם אן אפיקורס, און ר' משה פיינשטיין איז געווען אן עם הארץ, אזוי האבן מיר אונז געהאט לעיבלס פאר יעדן, שטותים וויאזוי מ'האט אונז אויפגעצויגן, וועגן דעם היינט דער עולם האלט זיך נישט, פארשטייסט אז יעדער איז געווען א שייגעץ און אן אויסגעוועפטער איד, איז געבליבן איין צדיק ער מיט זיין ליבן.

ס'האט נישט געפעלט א האר ער זאל הרג'נען א איד פאר גארנישט, ווי קומט דער זיך צו מישן? גיי אין איזריעל הרג'ן מענטשן, גיי אין צבא. נאר דאס איז עס. איך וויל נאכאמאל זאגן, קיינער זאל נישט געבן קיין געלט ער זאל שמאכטן אין תפיסה, מ'האט אים צוגעזאגט גרויס געלט פאר די רציחה, ס'איז נישט געלונגען, גייט ער יעצט שנארן, האסט דאך געקענט קומען שנארן פארדעם. האסט דאך נישט געמוזט הרג'נען וועגן דעם א מענטש, אז ס'איז עניוועי געשנארט געלט. איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, געבטס נישט קיין פעני, די אלע וואס האבן געגעבן פאר וועבערמאן געלט האבן געגעבן געלט פאר ניאוף, פאר זנות, דער מענטש איז געווען א חזיר, און די אלע וואס געבן יעצט געלט פאר דעם גאלדבערג איז לא תרצח געלט. מילא דער סאמעט זיצט אין תפיסה, ער האט גע'גנב'עט געלט, ס'איז נישט שיין, ס'איז נישט עטיקל, ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה, ס'איז א חילול השם, אבער ער האט נישט געהארגעט קיינעם, מאני איז ריפלעיסעבל, קיינער זאל נישט געבן קיין געלט. געזאגט, וואס ס'איז א ענין פון ביסט א מסייע לדבר עבירה? איי ער זיצט שוין אין תפיסה? מארגן וועט עס אן אנדערע אויך פרובירן צו טון, ער גייט מיר שנארן נאכדעם. איך ווייס אויך נישט ווער ס'איז ער קומט אריין מיט טרי פאר סעווען טו טו טרי וואן ניין ניין סיקס דאס סאונדט ווי אן אלטער קאקמער אזיאטישער חיה דאס פארשטיי איך קען נישט זיין ס'קען נישט זיין זאג ס'קען זיין אז מ'האט געמאכט א מדינה דער אייבערשטער האט דאך אונז געגעבן א שבועה אז מ'טאר נישט עולה זיין אויף ארץ ישראל ס'קען נישט זיין ס'איז דא א מדינה! ס'קען נישט זיין! ס'הייסט מיט דעם האט מען מכחיש געווען סדר בראשית. עניוועי, ס'איז שטותים מיט הבלים די גאנצע זאך. דער מענטש האט געוואלט הרג'ענען, און ווער ווייסט וויפיל זיי האבן שוין געהרג'ט. איך פרעג אייביג ווען איך זעה א זאך ס'געשעהט פרעג איך וויפיל נאך איז שוין געווען. אז איך זעה מ'האט מאלעסטעט א קינד וויל איך וויסן וויפיל נאך קינדער מ'האט מאלעסטעט. און ס'קען נישט זיין די חברה הייבן אן מיט די סאקמערע קאקמערע אזיאטישע דרכים. ס'קען נישט זיין. יעצט. אונז ווייס מיר ער האט אים געוואלט הרג'נען, רציחה איז גאר א קלייניקייט, לאזטס אים שמאכטן אין די תפיסה, שמאכטן אין די תפיסה זאל ער, שיקטס אים נישט קיין געלט, זיין ווייב זאל אויסהאלטן די משרד הסעד אין ארץ ישראל, ער האט זיך געדארפט רעכענען מיט דעם, עניוועי, דאס וואס דו זאגסט וועגן די וועגן די LTGBB, ס'נישט דאס, מ'האט געארבעט, מ'האט זיי געזאגט אז מ'נוצט די רעלידזשען קעגן די קינדער. און דאס האט אים זייער אויפגערעגט. נישט LG, BT, PC, PPP, אלעס איז LPC, PC, PT, ס'איז דא אנדערע זאכן אויכעט. מ'האט אים געזאגט אז מ'ווארפט ארויס קינדער אין די גאס. איך האב אים געזאגט, פאר ארום מיט א קאר, וועסט טרעפן הונדערט קינדער אין ווילימסבורג אין די גאס, יונגלעך און מיידלעך. פארוואס האט מען זיי ארויסגעווארפן? ווייל די טאטע טרימט זיך די בארד? אדער ווייל ער האט א האטליין, נישט א האטליין, ווייל ער הערט אויס א האטליין, אדער ווייל ער האט א סעלפאון און א סמארטפאון? ס'איז שטותים. נישט LTBG. און. קלאפט מער דעם האמער אויפן נאגל אויפן קאפ און אונז גייטס ענק אויסלערנען ס'איז נישט קיין הפקר וועלט דעטס איט אונז האמער נישט געוואלט אונז האמער געליטן פון ענק אלע יארן אונז האמער ענק נישט אויפגענומען אונז קעמער ענק נישט זיך אריינגערוקט אפאר רשעים און זיי פירן נישט ביי אונז דא איז דא א יו עס גאווערמענט און זיי גייען פירן און דאס וואס עטס האטס אנגעהויבן געדרייט אלע יארן עטס האטס געטון וואס עטס האטס געוואלט און מ'האט געהרג'עט דא און מ'האט געטון מיט יעדן וואס מ'האט געוואלט דעטס גאנע סטאפ. עניוועי, ווארפטס מער נישט ארויס קיין קינדער, איך האב געווארנט דעם גערער רעבן אויכעט. דו גייסט האבן די גרעסטע פראבלעם ווייל דו האסט סעגריגעיטעט א סקול און ס'איז געווען עדווערטייזט.
לאמיר זאגן, לאמיר שוין זאגן נאכאמאל, דו טוסט אויף פאר אידישקייט און דו מאכסט שור אז וואטעווער, דו וואטשט וועגן מאלעסטעישן זאכן, וואטעווער. קענסט דאך עס אבער רעדן אויף א איידעלע אופן, וואס דארפסטו רעדן מיאוס, וואס דארפסטו מסביר זיין אויף א מיאוסע וועג?
זעהטס, דאס איז סאקמער קאקמער יאקמער באקמער, די שיטה קדושה די רבי זכרונו מיט לברכה און דא שטופט מען אראפ דעם רעבינס טאכטער רציחה, דאס איז געווען סאקמער עליון און דארט האט עס עפעס א סאקמערע חזן, כ'ווייס נישט ער קומט ארויף מיט א נאמבער זיי האבן דאך זיבעצן נעמען. און רעדט אזאלעכע מיאוסע ווערטער, און ס'איז נישט דא וועם צו זאגן אז מ'דארף מוחה זיין, מ'דארף דאס אפשטעלן, און דער זעלבער בלאג יו עס עי איזריעל נוז האט געהאט א פיקטשער פון אהרן וואס ער מאכט עקסערסייז און ביז ער פאלט ארויף אויף א פרוי און ער טוט א בעילה נעבעך, אנבעליוועבל, ס'איז נישט דא וועם אנצוקאלן צו זאגן עטס זענטס משוגע אזאנס לאזט עטס ארויף, און יעצט קומט דער סאקמערע קאקמערע באקמערע עיט פאר פייוו סיקס זירא עיט ניין וואן ניין זירא און ער האט א פראבלעם אז נחום ראזענבערג רעדט נישט איידל, הערט אויס וואס ער האט געזאגט א מעסעדזש אפאר טעג צוריק, עטס כאפטס וואס דא גייט פאר? דאס איז וואס דער קאצקער זאגט, פארוואס הבועל ארמית קנאים פוגעים בו? ווייל דארט געפינען זיך די אלע קנאים, סאקמער, וויי ציונות, מען גייט פראטעסטירן, מען גייט, מען גייט אין דר'ערד, כ'האב ענק געזאגט, זאליקע האט געמאכט א פראטעסט אז מען נעמט מיידלעך און בחורים אין מיליטער, מ'האט יעצט שטילערהייט, דער כנסת האט עס ערלעדיגט, זיי האלטן אינמיטן, ס'איז נאכנישט ערלעדיגט אינגאנצן, אבער דא איז אויך דא רבנים, דא איז דא רבנים וואס זיי זארגן פאר דעם, און זאליקע איז דער איינציגער אחד היה אברהם, דער איינציגער ערליכער איד, דאס האט מען אייביג איינגערעדט אין סאטמאר, ס'איז דא איין ערליכער איד און דעטס איט. כ'האב געוואלט אויך זאגן וואס האט אויפגערעגט דעם עולם אז סאיז דא דער רוצח גאלדבערג וואס ער איז געקומען הרג'נען א מענטש ווייל ער וויל נישט געבן קיין גט, ער איז געקומען פין ארץ ישראל ער קען נישט קיין שפראך אין ער איז געוועהן גרייט יענעם אראפצונעמען פין די מעפ, באלד העט איר הערן איך לייג ארויף איינעם וואס ער פארדרייט עס, ניין אז זיי האבן אים נאר געוואלט צווינגען גיין אויף רוסלאנד אין דארטן מיז מען געבן א גט, איר קענט זיך די סאטמארע באלאוני אבער איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם, דא וויל איך זאגן אז איך האב געזאגט אויפן וואטסאפ אז ווער סגעבט געלט איז א. רוצח, און מען זאל חלילה נישט געבן קיין פרוטה, און דאס האט זיי אויס ארויס גענומען פון די הויט, ווייל קודם איז דאך ער זייערס א רוצח, גאלדבערג, און אן פון ווי וועט ער טאקע לעבן, יעצט מען האט דאך צוגעזאגט זיין ווייב כאטש פופציג טויזענט דאלער צו וויפיל, און ממילא זענען זיי געווארן זעהר צו צעווילדעוועט, העי, כ'האב ענק אין דר'ערד, נעקסט טיים קומטס נישט הרג'נען קיין מענטשן, יעצט הערטס אויס דעם רוצח, וזה דבר הרוצח. א גוט יאר, דא רעדט אהרן גאלדבערג פון די תפיסה, איך וויל קודם כל דאנקען פאר כלל ישראל אויף די אלע זאכן וואס זיי האבן געהאלפן געדאוונט פאר מיר, מען זעהט אז די תפילות פון כלל ישראל האט געהאלפן אז איך בין ארויס געגאנגען מיט א ממש מיט ניסים גדולים אפילו די מאנאטן וואס איך בין אינעווייניג איז זייער שווער, אבער עס האט געהייסן כהנה וכהנה, און די תפילות האט געהאלפן פון כלל ישראל, אז די אייבערשטער האט געהאלפן אז אז אז איך בין געווארן גע'משפט אויף די זמן וואס איך בין געווארן גע'משפט, דאס איז אויכעט זייער שווער, די שוועריקייטן פון זיין אין תפיסה איז זייער שווער צו מסביר זיין, קיינער זאל נישט אריבער גיין די זאך, דאס פשט דו לעבסט נישט פאר דיר, דו שטייסט אויף פאר יענעם, דו דארפסט עסן פאר יענעם און שטיין פאר יענעם. און טראכטן פון יענעם, בפרט א תקופה איז מען געוועזן אין די SHU, דאס איז מער א ממש ממש נישט צו גלייבן, צו מען קען נישט עס נישט מסביר זיין די שוועריקייטן בפרט. This call is from a federal prison.
פרעמדער מענטש, בפרט פון א פרעמדער מענטש וואס איז אין א אנדערע פון א אנדערע מדינה, וואס איך פארשטייט נישט די שפראך, מען קען נישט מסביר זיין די צער די עגמת נפש וואס איך האב אז איך פארשטיי נישט וואס מען רעדט און איך פארשטיי נישט וואס מען רופט אויס, איי שטיין, איך ווייס נישט ווען צו שטיין, און איך ווייס נישט ווען צו זיצן, און מען שרייט מיר אן, און מען גלייבט מיר נישט אז איך פארשטיי נישט קיין שפראך, אז איך, זיי מיינען אז איך שפיל, איז נישט צו פארשטיין, נישט, איך קען עס נישט מסביר זיין די שוועריקייטן. יעצט, די חשוב'ע זאך איז, אז איך, די אייבערשטער האט מיר געהאלפן, אז איך, איך בין א, עס איז א גרויסע נס געוועזן אז מיין זון, די חשוב'ע זון, אברהם שיע העשל, וואס ער הייסט נאכן מאכנאווקער רבי'ן זכרונו לברכה, וואס איך האב משמש געוועזן בסוף ימיו אויף דריי יאר, די לעצטע דריי יאר האב איך געגעבן א נאמען אויף אים, ער האט נאך נישט געהאט קיין קינדער, געווען א אדם קדוש, ער איז געווארן א חתן, דאס אליין א גרויסע נס אז ברוך השם געווארן א חתן, מען האט זיך אונטערגענומען א גרויסע סכום געלט, און מען דארף נישט מסביר זיין אז די הוצאות אז צו העלפן צו קענען חתונה מאכן,

זיידעס וועלן זיך אננעמען מיט דעם בעט איך אז יעדער איד זאל זיך משתתף זיין לכל הפחות מיט פופציג דאלער זאל קענען חתונה מאכן נאך זעקס וואכן די חתונה איך דערמאן זיך פון דעם וויין איך עס טוט מיר וויי איך וואלט געוואלט פארגעסן פון דעם ס'איז מיר שווער צו רעדן פון דעם.

יעדן טאג זאגט מען אין משנה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, ואלו הן כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש, שחרית וערבית, והכנסת אורחים, וביקור חולים, והכנסת כלה והלוית המת, הכנסת כלה אינמיטן דעם ביקור חולים, און הלוית המת, א סגולה אויף א רפואה, ווער ס'העלפט צו הכנסת כלה, אידן וואס דארפן א ישועה, זענען מיר זיכער.

די שפראך וועט געבן די געלעגנהייט צו רעדן זאך זאכן פאר די מצוה. כ'פארשטיי נישט, דו ביסט א שייגעץ א רוצח? דו האסט געוואלט הרג'נען א מענטש נישט לייגן אין תפיסה נאר אין קבר אין די יונגע יארן, האסט דיך אריינגעמישט אין א ריב שלא לך, און יעצט הייבסטו און שטרעקסט אויס די הענט פאר כלל ישראל מען זאל דיר העלפן? נא וועי! קיינער זאל נישט געבן קיין פרוטה! קיינער זאל נישט אונטערשטיין צו געבן! מילא דער סאמעט, ער קומט און ער בעט געלט.

ווי ביסטו אריינגעקומען צו וועלן הארגענען א מענטש? ביסט אין ארץ לא זרועה ס'איז אן ארץ נכריה דו פארשטייסט נישט קיין שפראך אבער הארגענען יענעם האסטו פארשטאנען אז מען מעג? איך בעט דעם עולם ווער ס'געט געלט איז א מסייע פאר א רוצח און מקבל שכר כיוצא בו דאס איז נחום ראזענבערג איך שעם מיך נישט מיט מיין נאמען און נישט מיט מיין מיין מיינע געדאנקען.
דער וואס געט געלט פאר דעם איז נישט א מסייע לרוצח, ער איז א מסייע לרוצחים, פארוואס? ווייל יעדער וואס זעט אז איינער וואס וויל עימיצער אנדערש הרג'נען עט אפפאלן אין תפיסה וועט עס נישט טון, אבער אויב מען זעט אז אה מען קען עס פרובירן צו טון און אויב מ'ענדיגט די ענד איף יו ענד אפ אין תפיסה וואס וועט געשען? כלל ישראל וועט רחמנות האבן, וועט מען מרבה זיין רוצחים אין כלל ישראל, סאו נישט נאר ביזטו מסייע לרוצח, ביזטו מסייע לרוצחים.
שוין, איך וויל דא ארויף לייגן, ווייסט עס איז דא אסאך גוט מאכערס, יעדער וויל טוהן פארן אייבערשטן, און יעדער וויל אטאקירן ווער ס'טוט, סאו דאס באקום איך הונדערטער קאלס, נאר דאס וויל איך ענטפערן ווייל דער איז שוין געווארן אביסל צו פערסענעל יעצט, ער זאגט. אז ס'איז געווען א שמוציגער גט און איך האב נישט ארויפגעלייגט אויפן האטליין ווייל ער האט צוגעזאגט אז טאמער מען וועט אים נישט ארויפלייגן אויפן האטליין וועט ער געבן א גט רייט די וועי און נישט געשלעפט. נו און דאס הייסט א שמוציגער גט? איז דאך עס איז זייער א זויבערער גט, ער האט געגעבן א גט. ווייל מ'האט אים צוגעזאגט מ'וועט נישט מאכן קיין פירסום. יעצט די אנדערע וועג וואס איך וואלט ווען געקענט טון, איך וואלט אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין, איך וואלט אים באשמוצט אזוי ווי ס'וואלט געגאנגען א רויעך, און נאכדעם וואלט ער יענעם געזאגט איך קען דיר נישט געבן קיין גט ווייל דו האסט מיך עניוועי באשמוצט. דאס האט עטץ געוואלט מ'זאל טון? איך פארשטיי מיך נישט מיט ענק, עטץ זענטס אינגאנצן אאוט אוו יור מיינד? טאמער האסטו טענות אז ער האט מאלעסטעט איינעם, יא דעמאלטס דאס איז מיין האטליין געמאכט פאר. מ'זאל ארויפלייגן די מענטש אויפן האטליין און מ'זאל נעמען קער פון אים, אבער אז יענער גייט זיך גט'ן, ער באלאנגט אינגאנצן נישט אויף מיין האטליין. איך וויל ענק נאר סתם אזוי זאגן א זאך, דער אייבערשטער האט ערלויבט אז מ'זאל זיך גט'ן, אז מ'פארטראגט זיך נישט איז בעסער ווי מ'זאל וואוינען און זיך ארומשלאגן, איז למעשה איז נישט קיין גרויסע בושה אז איינער האט זיך נישט פארטראגן, דער'ס נאטינג ראנג. ווען ווערט עס א בושה? ווען מען הייבט זיך אן צו שלאגן, ס'ווערט א פאוער סטראגל, און מען נעמט די קינדער און מען נוצט זיי מיט זיי צו שיסן. באט אדער דען דעט אז איינער פארטראגט זיך נישט מיט א ווייב דאס איז א פראבלעם? ס'איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז א ווייטאג, אבער דער'ס נאטינג ראנג וויט דעט, ביקאוז איט קען העפן טו די בעסט אוו אס. דער הייליגער בעלזער רב רבי אהר'עלע איז אויך געווען א גרוש, און אויסער דעם בר מן דין וויל איך זאגן יעדער קען שוין מיינע חברים, איך האב א חבר ער זאגט ער הייסט ברוך, איך האב נישט קיין חבר ברוך, איך ווייס איין זאך רבי חיים מאיר'ל איז אמאל געזעסן מיט זיין ברודער מיטן סערעדער און מען האט זיי ביידע געוואלט מכבד זיין אונטער א חופה, מיט א ברכה, און ס'איז נישט געווען אזויפיל ברכות, האט דער סערעדער געווען זייער א קלוגער, האט ער געזאגט פארן אמרי חיים, כ'מאך מיט דיר א געשעפט, דו העסט נעמען א האלבע ברכה און איך העל נעמען א האלבע ברכה, דו העסט זאגן ב און איך העל זאגן רוך, יעדער קומט דא און כ'האב א חבר ברוך, און יענעם האב איך יא ארויפגעלייגט און נישט ארויפגעלייגט, יעדער פירט מיין גאנצן געשעפט פירט דא יעדער, יא לאטס ענק אפ מיט די אלע זאכן, פירטס נישט די אלע געשעפטן, עטס ווייסטס נישט. און וואס עטס הערטס אין די גאס איז נישט אמת, און איין זאך קען איך דיר זאגן, איך פיר עס מיטן גרעסטן מאס צדקות וויפיל איך קען, און יעצט זאל איך אים ארויפלייגן, נאר כ'האב בכלל נישט ליב זיך מתעסק צו זיין מיט די דזשיפסיס, די ציגיינער, ווייל ער קומט אריין אן א טעלעפאן נאמבער, אז דו שעמסט דיך מיט דיין טעלעפאן, נו וואס שעמסטו דיך מיר צו זאגן א פסק? דאס איז נישט מער ווי די מחרחר ריב'ניקעס, פארשטייסט? אזוי האט מען אונז אויסגעלערנט, מ'האט אונז געבויעט אויף דעם. אזוי ווי דער אראבער האבן געבויעט די קליינע קינדער אז זאלן פיינט האבן אידן און זאלן האבן גאנס און מעסערס, מ'האט יעצט געכאפט א קליין קינד וואס איז אריינגעגאנגען אין הר הבית מיט א מעסער. נו, אזוי האט מען זיי געלערנט, אזוי האט מען אונז אויך אויסגעלערנט, איז במילא כ'מאך מיר נישט צו טון, כ'בין שוין דורכגעגאנגען ערגערע זאכן ווי דעם. שוין, יעצט זאל איך אים אליינס ארויפלייגן, הערטס אים אויס מיט זיין קול. ס'איז כמו שהיא, קלה כמו שהיא, הערטס אים אויס און פארטיג. יעצט איך לייג אים וועגן דעם ארויף מיט זיין קול, ווייל איך וויל עטס זאלטס אנהייבן צו פארשטיין אז איך בין נישט דא ענקער גארביטש קאלעקטער און נישט ענקער גארביטש טראגער, און אז עטס ווילטס, טשעפעטס מיט אן אנדערן. אז דו האסט מורא מ'זאל ארויפלייגן דיין קול, קאל מיך נישט, איך בין בארעכטיגט צו טון וואס איך וויל. א גוט יאר נחום. איך הער אייך שוין אויף א לאנגע צייט און. כ'האב א קשיא וואס ס'באדערט מיר בין נייגעריג צו וויסן צו ווען איך ווייס יעדער ווייסט דאך אז איר האט דאך א מישן פון עקספאוזן די קאראפשען ביי אונזער קאמיוניטיס בין נייגעריג צו וויסן צו די זאך שטעלט זיך אפ ס'איז דא א פלאץ ווי ס'שטעלט זיך אפ וואס אן דעם מענטש אדער די אדער איינער לאמיר זאגן וואס האט מאלעסטעד גייט איר נישט רעדן פון אים. כ'בין נייגעריג צו די מישן שטעלט זיך אפ אדער ס'גייט אפילו ביז די נענטסטע קרובים דיינע, די גאר נאנטע. אזוי ווי איר האט א חבר וואס הייסט ברוך, ער האט א איידעם וואס הייסט לאנדא, ישעי' לאנדא, דאס ווייסט מען. האט איר נישט גערעדט פון דעם גט, דעם שמוציגן גט וואס איז געווען דארטן, און אלעס וואס איז געווען אינוואלווד אין דעם, און נאר וועגן דעם האט ער געגעבן א גט, זיכער צו מאכן אז נחום ראזענבערג זאל נישט רעדן פון אים און די מעשה. איך בין נייגעריג, און איר האט טאקע נישט גערעדט, בין איך נייגעריג אויב אייער מישן איז א עכטע מישן און איר מיינט עס כאילו לשם שמים, איז פארוואס איז דא צייטן וואס איר רעדט נישט פון זאכן וואס מען קען אייך יא אפשטעלן פון רעדן, און וועגן וואס ווען ס'קומט צו מענטשן וואס איר קענט נישט אזוי גוט און איר הערט האלבע שמועות און האלבע זאכן זאגט איר אז יענער האט געטון אזוי און אזוי, אלעס מיט דיסקלעימערס, אלעס מיט דיסקלעימערס. אבער אבי ס'זאל ארויסקומען דער אמת, ס'זאל ארויסקומען דער אמת, אויב אזוי וועגן וואס ווען ס'האט געהאנדלט מיט דאס, זענט איר נישט ארויסגעקומען און גערעדט דערפון? זענט איר נישט ארויסגעקומען מיט דער אמת? איך וויל אייך פארשטעלן א קשיא, אויב אייער קינד אדער אייער נאנטער נאנטער קרוב וואלט געווען א מאלעסטער, אויב איר וואלט יא גערעדט פון אים? דערנאך קומט דער מאלעסטער וואלט איהם עקספאוזט אוודאי מיט דיסקלעימערס וואלט איהם עקספאוזט אויף די האטליין סתם נייגעריג אויב ער מיינט עס לשם שמים ווי עס זאל זיין סאו א גרויסן שכוח. כ'האב געוואלט זאגן, איינער האט מיך אריינגעקאלט, כ'ווייס נישט איך זאל אים יא ארויפלייגן צו נישט, איינער האט אריינגעקאלט און ער האט געזאגט ער פארשטייט נישט, וויאזוי דאס בלוט איז מיר נישט ארויף אין פנים ווען איינער האט אנגעקאלט וואס איז א חילוק צו נעמען א שאוער צו גיין אין א מקווה, איז וויל איך דיר עפעס זאגן, ווען איך האב יענעם גענפערט איז עס שוין געווען א וואך נאכדעם, און דו פארשטייסט אליינס אז דעם גאנצן שיעור פון גיין אין מקווה, איך ארבעט דא, איך בין א שווערער ארבייטער, איך ארבעט פון פארטאגס ביז ביינאכט, דאס האב איך געמאכט צוועלף און איינס ביינאכט. ווען יעדער שלאפט בנפול תרדימה על כל בני אדם. איך בין שוין געווען אביסל בארואיגט אבער איך בין געווען אזוי צוקאכט, איך האב אפילו געזאגט אויף איינע פון מיינע וואטסעפס, אויב די בחורים און די אינגעלייט ווייסן היינט אזוי ווייניג נישט, דעמאלטס זאג איך ענק מען מעג צושפארן אלע די ישיבות, ס'איז נאו ריזן צו האלטן א ישיבה. און בפרט נאך וואס ער האט זיך אויסגעדרוקט אז א מקווה איז א שמוציגע האב איך אים גראד געענטפערט, ס'איז נישט אמת. היינט זענען מקווה'ס אזוי זויבער דא אין ארץ ישראל, האבן די מקווה'ס באקומען געווינען א נאבעל פרייז, אז די מקווה'ס זענען די שענסטע פלאץ, אפילו אין הילטאן האטעל אין אין דאן האטעל איז נישט דא אזאלכע שיינע קלארע וואסער אין סווימינג פול ווי ס'איז דא אין די מקווה'ס. ס'איז דא ועד הארצי און אלע אנדערע, זיי האבן אזאלכע ספעשל חומרים וואס זיי גייען ארום, זיי האבן אינספעקטערס, דאקטערס זיי טעסטן די וואסער, זאגן אויף א מקווה אז ס'איז שמוציג, איך קען נישט קיין שמוציגע מקווה דא אין לאנד, איך בין דא יעצט שוין אכט ניין חדשים אן און אף, איך האב נישט געטראפן איין מקווה וואס איז נישט געווען אין דער ארדענונג, איך האב געטראפן אמאל איין מקווה דא אין ירושלים וואס דריי פיר דורות זענען געגאנגען דארט, האב איך גראד געזאגט פאר הרב בראנדסדארפער איך שיק אייך אריין געלט מען דארף דאס איבערפיקסן, ווייל פשוט נישט נאר ס'איז נישט געווען זויבער נאר די שטיינער, די באלאטעס זענען געווען צעקראכט מען האט זיך געקענט איבערקערן, נאכדעם האב איך געטראפן נאך א מקווה דא. וואס דער רב האט געזאגט וואס איז שלעכט מיט מיין מקווה און סאו העפענס צו איך בין געגאנגען און כ'האב איינגעשפאטעט מיין פיס אין א באלאטע זיך און שטעל דיר פאר כ'בין א פרוי מיט א שפיציג שיכל קום דא און די אלעס איז געהאלטן בצד היותר טוב איך געב אזויפיל קרעדיט פאר די אלע מקווה'ס איטס אנבעליוועבל מען געט אויס געלט מען מאכט די שענסטע און די באקוועמסטע זאכן וואס איז דא גייט איר זאגן א שמוציגע חזירישע מקווה אזוי רעדט מען אויף א זאך וואס דאס איז שטייט העכער כביכול פונעם אייבערשטן מה מקווה מטהר את הטמאים. אף הקדוש ברוך הוא, אזוי האט אונז געלערנט ר' שלום'קעלע ז"ל, אזוי גייט מען רעדן אויף א מקווה? און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, איך גיי דיר יעצט זאגן א סוד, און עס איז מיין אייגענע בויך סברה, עס מוז נישט זיין אז עס איז אמת, נאר די שפראך האט אים זיין ווייב געזאגט, איך האלט אז דער אינגערמאן האלט נישט איין קיין מקווה, און כדי זיין ווייב זאל זיך קענען ריינוואשן פארוואס זי האלט נישט קיין מקווה, זאגט זי, אה, עס איז א שמוציגע חזירישע מקווה, עס איז נישט אמת, עס איז שקר, ער איז א ליגנער, און דאס איז וואס איך וויל מסביר זיין פארן עולם. אונז האמיר אזא שוואכן חינוך, ציונות זעמיר ריין. ווייס מען נאך נישט וואס דאס איז אבער סיי שעלט מען אונז אין יעדע טשולענט בונדל הארגעט זיבן ציונים אבער יסודות אין אידישקייט זעמער אונז עפעס אזוי און אויסגעטוהן אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. ס'איז געווען אמאל א צייט ווען כ'האב געזאגט א שיעור אין חמש ימי טומאה און שבעה נקיים און ווייסט וויפיל מענטשן האבן מיך פאראכטן אז איך בין ראנג און געס וואט? זיי זענען געווען ראנג, ס'איז אנבעליוועבל, אין יסודות הדת האבן זיי זיך טועה, עס האט אמאל א רב פארגעלערנט אין קאנטרי, צוואנציג יאר, פינף און צוואנציג יאר צוריק, און ער האט פארגעלערנט נישט ריכטיג, זאג איך אים רבי איד איר לערנט פאר נישט ריכטיג, הייבט ער אן צו שרייען אויף מיר, איך בין א רב, זאג איך אים כ'האב דיך אין דער ערד מיט דיין רבנות אינאיינעם, דו לערנסט פאר פאלש, און נאך כ'האב געענדיגט מיט האט ער זיך איבערגעבעטן. און דאס איז יסודות הדת וואס יעדער יונגערמאן און יעדער ווייבל מוז קענען. סאו דו האסט א פראבלעם פארוואס יענער וויל וויסן פארוואס א מקווה איז נישט מטהר? דאס האט מיר אויסגעזען גראד ווי איינער וואס זיין ווייב האט אים געזאגט הער אויף מיט די באלאוני, איך נעם א גוטן שאוער אינדערהיים און ס'פעלט נישט אויס, און זי האט אים נאך געזאגט אה די מקווה איז שמוציג דרעקיש מיט אלעס, און ממילא האט ער עס געקויפט פאר גוט געלט. וועגן דעם האב איך מיר גענומען די צייט. אז איך זאל אים מסביר זיין, און ער האט מיך אנגעקאלט נאכדעם, ער האט געזאגט ער איז מורא'דיג צופרידן, און נאך מער, ער האט שוין געוואלט וויסן וועגן תפילת עזרא, און ער האט מיך אנגעקאלט, ער האט א גרויסע הנאה, ווייל ער זעט אז אידישקייט מאכט סענס, דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, ווי לאנג עטס ברענגטס נישט אריין סענס אין דעם עולם, און מען האט קשיות אויף אידישקייט, קענסטו דאך נישט פארלאנגען אז יענער זאל זיך פירן פרום. קענסט עס נישט פארלאנגען, הי דאזנט איווען נאו וואט איטס אלל אבאוט. לערן סענס, און דער עולם וועט אנהייבן צו פארשטיין, אה, דעמאלטס וועט זיין גוט. און דאס איז וואס איך טענה. יעצט שרייסטו צו מיר יעצט היתכן, דו קאלסט מיך נאך צוויי מאל אפ, און דו זאגסט היתכן אז מען קען אזוי ווייניג. העי, קודם כל אין די שיטה זעמער קלאר, אונז ווייס מיר פונקטליך, כ'ווייס נאר נישט וועלכע שיטה, פארשטייסט? לויפן פראטעסטירן מיט די אראבער קאלט מיך איינער אן צו איך האב געהערט פון פריעריגע צדיקים צו דאס איז א וועג צו טון צו נישט. דער רבי האט געזאגט מען דארף אין זין האבן די שווארצע פארמע האט אין זין ולמלשינים על כל פנים אזוי האט מען נאכגעזאגט פונעם רעבן איצט ווייס איך היינט גלייב איך זיך גארנישט באט איט מעיקס סענס. מען דארף גיין מיט אראבער? אפשר זאל מען גיין צו די אראבישע קירכע לייגן תפילין אויכעט צו ווייזן די אראבער אז אונז לייג מיר תפילין. מען האט פארקרימט די הייליגע דרכים, די ערליכע דרכים, און די רבנים האבן עס צוגעהאלפן צו פארקרימען, ווייל יעדער משוגענער וואס איז געקומען האבן זיי געמוזט נאכגעבן ווייל זיי האבן מורא געהאט אז טאמער נישט וועט מען ארויסגעבן אויף זייער נאמען אז זיי זענען פארכאפט אין די שיטה. און ממילא איז געווארן אלעס גארביטש און דזשאנק, איין זאך אין וואס עטס האלטס איז די שיטה, און ממילא קומט א אינגערמאן צו פרעגן פארוואס זיין ווייב דארף גיין אין מקווה, ס'א פארשטינקענע מקווה, הי שוד בי עשעימד אוו הימסעלף, נאר וואס, איך קען נישט מער טון ווי אים ענטפערן, און ער האט מיר געזאגט אז ס'איז זייער קלאר געווען די ענטפער פאר אים און פאר זיין ווייב, און ער האט מיר געזאגט ער האט הנאה, און שוין, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז זיין ווייב זאל אנהייבן צו נוצן א מקווה אויב זי האט נישט גענוצט ביז יעצט, דעטס אלל. צו קומט איין יונגערמאן און קאלט מיך אן, און פרעגט פארוואס דאס בלוט איז מיר נישט אריין אין פנים. האסטו געהערט ווען כ'האב אנגעהויבן צו ענטפערן האב איך דאס געזאגט? איך וואונדער מיך וואו דו האסט געלערנט אז א יונגערמאן קען פרעגן אזא שאלה? נאר ס'איז ביי מיר קלאר, איך קען דאך שוין דעם עולם. פאר ראש השנה קאלן זיי אפ, איך האב נישט גענוצט א מקווה א גאנץ יאר, וויאזוי קען איך מיך צוריקשטעלן אן די רייט טרעק? ווייסט וואס גייט פאר? נוצן א מקווה נוצן זיי. אונז פעלט אפשר דרייסיג פראצענט אין די מקווה. וואס יעדער איז מודה. כאטשיג אונז ווייסן אז ס'איז דא מער בעריס מער נעקערס, אונז קען מיר די גאנצע מעשה, אונז זעמיר נישט פרעמד אין די זאכן. חוץ פון דעם איז דא וואס האלטן אין איין קול, פאר א יומא דפגרא, ס'איז מיין מאמע'ס יארצייט, איך וויל תשובה טון, ס'איז מיין טאטענ'ס יארצייט, כ'האב מיך שוין נישט געפירט אידיש א האלב יאר, א דרייפערטל יאר, פינף יאר, איינער האט מיר געזאגט ר'איז שוין פינף יאר נישט געגאנגען אין מקווה, און ס'איז געווען איינער האט מיך אפגעקאלט פון לונדון, ער זאגט, זיי שטעלן נישט צו קיין געהעריגע נארמאלע מקווה'ס, מיין ווייב גייט נעמען זיי זיך שרייען, וויל זי נישט גיין, איך קען איר גארנישט טון, פרעג איך אים ס'הייסט דו לעבסט שוין? אזויפיל יאר אין קדושה און פרישות? זאגט ער וואס ביסטו משוגע איך האב א בעיבי יעדעס יאר! דאס דאס איז דאס לצנות וואס עס גייט פאר, און ער האט געזוכט אפשר איך וועל אים ענטפערן אזא תירוץ וואס ער העט קענען אפפרעגן, ס'וועט ווערן א משא ומתן, און איך האב אים געזאגט דו פרעגסט די בעסטע קשיא וואס איז דא ווייל דאס איז א גזירת הכתוב דאס האט דער אייבערשטער אזוי געהייסן און צו דעם קענסטו גארנישט נוצן קיין סברות האט ער זיך בארואיגט. נישט נאר ער פארשטייט נישט, נאר קיינער האט נישט פארשטאנען. ס'איז א גזירת מלך, דאס איז וויאזוי דער אייבערשטער האט באפוילן. און מיט דעם וואס מ'האלט גזירות ווייזט מען אז אפילו די אנדערע זאכן וואס איז היינט שוין נישט שייך, אסאך זאכן וואס איז שוין בטל געווארן, למשל אזוי ווי קרבנות מיט אנדערע, אונז האט מיר אלעס געהאלטן, והראיה מ'האלט זאכן וואס איז א גזירה. ער האט עס זייער קלאר פארשטאנען, ער האט מיר מסביר געווען ווי ווייט ער האט הנאה געהאט כ'האב עס אים מסביר געווען. יעצט וויל איך פרעגן.

האט מען געמאכט א טאפ און אין א טאפ האט מען געקאכט פיש און פיש האט מען געגעבן אויף א חתונה ממילא האט א בחור נישט געטארט רעדן אזא ניבול פה כדי דער בחור זאל נישט האבן קיין הרהורים האט מען נישט געטארט זאגן א זעקסער. אויב וויל איך דיר זאגן, דו האסט אריינגערופן איך וויל נישט ארויף לייגן דיין נאמען ווייל קען זיין דו ווילסט נישט אבער איך בין נישט די שולד דערפון איך בין נישט געווען קיין מלמד זיינער. עניוועי, כ'דאנק דיר זייער פאר נעמען אינטערעסט און זאגן ווי ווייט דער חורבן איז, ווייל אבי אנדערע זעען עס אויכעט, ווייל איך האב נאר געמיינט אז איך בין א קריטיקאנט און איך זע נאר שלעכטס אויף כלל ישראל, איך זע אז דו זעסט אויכעט. גראדע שער מיר אונז איין עלטער עלטער זיידן, דאס ווייסטע, און אונזער עלטער עלטער זיידע איז געווען א צדיק יסוד עולם, דאס ווייסטע אויכעט. איז במילא וועט מען מוזן מאכן שלום מיטן מצב אז דער חינוך איז אין דר'ערד. איך ווייס איך האב עטליכע קינדער טיטשערס, עטליכע זענען געווען, עטליכע זענען נאך, איך האב געזען די קוריקולעמס וואס די מיידלעך לערנען, כ'בין ממש נתפעל געווארן, איך האב געזען זי שרייבט זיך פאר וואס מ'גייט לערנען די וואך, די אנדערע וואך, האב איך אזא פרעג געטאן מיין טאכטער, זאג מיר, לאמיך הערן א שיעור וואס דו זאגסט פאר די מיידלעך, ס'הערליכע טיפע עניינים, איך זאג דיך באמת, דאס איז פארוואס אונז פארלירן מיר אזויפיל יונגלעך און נישט אזוי ווייט אזויפיל מיידלעך, ווייל די מיידל ווייסט וואס דאס הייסט אידישקייט. זי האָט אַ געפֿיל צו ייִדישקייט. דער ייִנגל ווייסט גאָר, גאָר גאָרנישט. ער שטייט אויף אין דער פֿרי, איז ביזי, אַז מע טוט מאַכן גיוס-בנות, און די ציונים רודפֿן ייִדן, און פֿאַרטיק. דעטס אָל הי'ז ביזי וויט. יעצט איינער פֿרעגט מיך, וואָס דער רבי זכרונו לברכה וואָלט געהאַלטן פֿון די אַלע נטירי קרתא, וואָס גייען מיט אַראַבער? וויל איך פֿרעגן אַ שאלה. פֿאַר צוויי וואָכן צוריק האָט מען קאָלד-בלאָדעד געשאָסן אַ מענטש. מענטש האָט גאָרנישט געטאָן, געפֿאָרן מיט אַ קאַר, מע האָט אים געשאָסן און געהרגעט. איראן שטייט ביי די טיר דא אויף סיריע, און צו זיי גייען איינעמען מדינת ישראל צו נישט ווייס איך נישט, אבער בלוט טוט עס קאסטן, און ביג טיים. וויל איך דיר פרעגן, אונז מעג מיר גיין מיט אזאלכע מענטשן? איי דאנט אנדערסטענד דיס, דאז איט מעיק סענס טו עניבאדי? ווען דו'סט דאס פארשטיין וועסטו פארשטיין דעם תירוץ אליין וואס אמאליגע גדולים האבן געזאגט, איך דענק אין די בוכארים סטריט האט מען געוואלט מאכן א גרויסן פראטעסט, שוין געווען גערופן מיט אלעם, האט מען געזאגט פארן רעבן אז די אראבער קומען אויכעט צו דעם פראטעסט, ווייל זיי גייען אויכעט. צו, קעגן אים פראטעסטירן, האט דער רבי געזאגט איך ציה צוריק. ער האט געזאגט מיט זיי אינאיינעם גיי איך נישט ווייל אונז גיימער נישט פאר די זעלבע ריזן. זיי גייען ווייל זיי שלאגן זיך פארן לאנד, און אונז גיימער ווייל אונז ווילמער מודיע זיין די אומות אז אונז זעמער נישט די וואס האבן ר"ל עובר געווען אויף די שלש שבועות. דער רבי האט עס צוריקגעצויגן.
לכבוד הרב הגאון ידיד נפשי הרב ר' נחום ראזענבערג שליט"א, צוויי דריי וואכן צוריק האט איר געהאט אויף אייער האטליין א אינגערמאן פרעגט א קשיא, פארוואס דארף א פרוי גיין אין מקווה? איז נישט גענוג זי גייט אין די היים און נעמט א שאוער און א וואנע? רבי נחום ראזענבערג איז געווען זייער רואיג, ער האט אויסגעקוקט זייער רואיג ווען ער האט געענטפערט פאר די אינגערמאן. די קשיא איז ווי איז רבי נחום ראזענבערג נישט געווען שאקט און ווי האט געקענט געשען א אינגערמאן פרעגט בכלל אזא קשיא? געווענליך ווען איינער ווערט א חתן ביז די חתונה, די עלטערן שטעלן צו סיי פאר די חתן און סיי פאר די כלה א דיין, א רב, א טיטשער וואס לערנט אויס קודם כל הלכות נידה, און מען ווייסט און מען לערנט אויס אז אויב א פרוי גייט נישט אין מקווה ווערט זי קיינמאל נישט מותר לבעלה, פונקט פארקערט זי איז אסור לבעלה, אן א מקווה ווערט זי קיינמאל קיינמאל נישט ריין לבעלה. ווי אזוי האט געקענט געשעהן? א אינגערמאן קען פרעגן אזא קשיא, וואי דאז ע וואמען העוו טו גאו אין א מקווה, וואי איזן איט אינאף שי גאוס שי טעיקס א בעט-טאב ענד שי טעיקס א שאוער? ס'איז שאקינג אז אינגערמאן קען פרעגן אזא קשיא, מוז זיין ער איז קיינמאל נישט געגאנגען פאר א שיעור פאר הלכות נידה. אדער עפעס איז זייער ראנג. וויאזוי קען זיין א אינגערמאן האט אפילו נישט געוויסט אויב די פרוי גייט נישט אין מקווה וועט זי קיינמאל נישט ווערן ריין פורים און ער קען איר אפילו נישט אנרירן עז לאנג זי איז נישט געגאנגען אין מקווה?

דא גייט ער אפאר וואכן צוריק און ער שיסט פעך און שוועבל אויף די גבירים פון לאנדאן, היתכן זיי נוצן נישט אויס זייערע געלט פאר אזא חשובע צוועק, פאר אזא הייליגע צוועק פאר נשים מקוואות, דא פעלט זיך אויס נאך, דא קומט א אנדערע קאמפאני זיי הייסן מקווה יו עס עי, אויך זיי פאמפן זיי בויען מקוואות. אויך אלעס נאר אין די מרחקים, נישט אין ברוקלין, נישט אין ערגעץ. יעצט לאמיר צונעמען די זאך ווי אזוי האב געקענט א אינגערמאן פרעגן אזא קשיא, און פארוואס ווילן טאקע פרויען נישט גיין מער אין מקווה? ווי איז די פראבלעם? לאמיר אנכאפן וויליאמסבורג. פאר סאטמאר איז געווארן צובראכן און צעשפליטערט אויף צוויי,

איז וויליאמסבורג נישט געווען א פערטל וויאזוי וויליאמסבורג איז היינט, נישט געווען קיין ניי וויליאמסבורג, נישט געווען קיין וויליאמסבורג ביז די שעיפער בילדינג און ווייטער, עס ציט זיך שוין אריין אריבער די וויליאמסבורגער ברידזש, פון ניי וויליאמסבורג גייט מען שוין באלד ביז קראונייץ. בקיצור ווען ס'איז נאר געווען איין סאטמאר, ווער קען גלייבן ס'איז געווען איין נשים מקווה, סאטמארע נשים מקווה, פאפא געהאט זייערע נשים מקווה. געווענליך וויאזוי ארבעט, א מאמע געבט איבער די חינוך פאר די קינדער, סאו למשל ווען א סאטמארע מאמע מאכט חתונה איר טאכטער, לערנט זי אויס דאס טאכטער זי זאל נוצן א סאטמארע נשים מקווה. ווען א פאפא'נע מאמע מאכט חתונה איר טאכטער, לערנט זי אויס טאכטער איר באלאנג צו גיין דא ביי אונז אין פאפא'נע נשים מקווה. רבותי!

וויפיל דירות האט מען געמוזט צובויען אין וויליאמסבורג נאר פאר יונג קאפלעך? ווער קען גלייבן אז פאר ס'איז געווען די מחלוקת מיט סאטמאר מיט רבי זלמן לייב מיט רבי אהרן, נאך פאר רבי אהרן האט געבויט זיין נשים מקווה דא אין ניי וויליאמסבורג איז געווען איין סאטמארע נשים מקווה און נישט קיין צוויי שטאק, מען רעדט דא נאך פאר די מחלוקת, נאך פאר רבי זלמן לייב האט געחלומט צו ווערן יונגערל, איז געווען איין סאטמארע נשים מקווה אין איין שטאק. פרויען פלעגן וויינען, מען איז אהיים געקומען צוועלעווע ביינאכט און איינס אזייגער ביינאכט. יעצט לאמיר זיך אויך פרעגן. ס'קומט למשל די ווינטער נעכט ס'איז קאלט ס'איז פריזינג און א פרוי דארף זיצן אין נשים מקווה אין די וואנע אין די שאוער אנשטאט זי זאל עס אינדזשויען א פיינע ווארעמע וואנע א ווארעמע שאוער דארף זי דארט זיצן און טראכטן די בעבי רייסט אוועק און זי וויל עס זייגן זי קען עס נישט זייגן צו די מאן קען זיך אן עצה געבן מיט די קינדער ביי סאפער צו די קינדער וויינען צו די קינדער פרעגן וואו איז מאמי צו בקיצור אנשטאט זי זאל אינדזשויען די מקווה זיצט זי דארט מיטן גרעסטן בלאד פרעשור, מיטן גרעסטן סטרעס, מיטן גרעסטן פרעשור, די קינד רייסט אוועק צו די אנדערע קינדער רייסן אוועק, און און די מאן קען זיך נישט קיין עצה געבן, איז די מאן שוין אהיימגעקומען בכלל, און ווער בעיביסיט די קינדער, ס'איז געווען א גאנצן פרעשור, אנשטאטס א אינדזשוימענט איז מען געגאנגען אין מקווה. לאמיר זיך בכלל א קשיא פרעגן. וויליאמסבורג פון איין זייט ציט זיך שוין אריין באלד ביז קראון הייטס, און פון די אנדערע זייט שוין ארויס פון וויליאמסבורג דורך די שעיפער בילדינגס זייט שוין נאך די סערטיפייד לאמבער, איז געווען איין סאטמארע נשים מקווה אויף קיעפ סטריט. נאך א מזל סאטמאר האט זיך צושפליטערט און ר' אהרן האט געבויט זיין אייגענע נשים מקווה. קען זיך איינער פארשטעלן? פרויען פלעגן אהיים קומען צוועלף אזייגער ביינאכט און איינס אזייגער ביינאכט. קען מען זיך פארשטעלן שבת פרייטאג צונאכטס דארפן פרויען קריכן פון ניי וויליאמסבורג אריין טיף אין אלט וויליאמסבורג צום סאטמארע נשים מקווה? ווי אזוי האט עס אויסגעקוקט נאך פאר ר' אהרן האט געבויט זיין נשים מקווה אין ניי וויליאמסבורג? רבותי, קען מען זיך יעצט פארשטעלן פארוואס מען קען פרעגן אזא קשיא פארוואס א פרוי דארף גיין אין מקווה? דא איז די ענטפער פארוואס פרויען ווילן נישט גיין אין מקווה. אבער וויאזוי קען זיין? נישט געווען קיינער וואס זאל פארפירן? רבונו של עולם, נישטא קיין נשים מקווה'ס אין וויליאמסבורג גענוג פאר אלע פרויען? ס'מער שאקינג וואס דערציילן. הונדערטע אידן וואס פלעגן פרעגן די קשיא פארוואס בויט מען נישט נאך מקוואות אין וויליאמסבורג, די ענטפער איז געווען אזוי ווי מען נוצט אלעס אויף ליידער ליידער אויף די הייליגע רבינו יואל'ס נאמען, איז געווען די ענטפער פון די דיינים רבי זלמן לייב פרידמאן, רבי מנשה פרידמאן, כ'מיין רבי זלמן לייב פיליפ און רבי שלום חיים מנשה פרידמאן, דער רבי חזקאל טייטלבוים און די אלע פרומע דיינים פון סאטמאר, זיי פלעגן ענטפערן אז דער הייליגער רבינו יואל האט געלאזט א צוואה, ס'מעג נאר זיין איין נשים מקווה אין ווינסבורג, וואו זיי קענען האלטן חשבון אויף די פרויען, ווער ס'קומט אין מקווה ווער נישט, ווער ס'גייט מיט ביי-יאר ווער נישט, ס'וועט זיין מער נשים מקוואות, וועט מען נישט האבן קאנטראל אויף די פרויען. און די קהל וועט נישט קענען האבן קיין קאנטראל, אזוי האט מען געענטפערט ביז היינטיגע טאג אלעס רבינו יואל רבינו יואל. רבי נחום ראזענבערג פארפירט אויף די גבירים פון לאנדאן ער פלעגט זיי שעלטן פארוואס זיי בויען נישט נאך נשים מקוואות, רבי נחום ראזענבערג וואוינט אין וויליאמסבורג כ'מיין ער וואוינט אין פאנאמע ער וואוינט אין ארץ ישראל אבער ער וואוינט אויך אין וויליאמסבורג, ווי איז ער געווען צו פארפירן היתכן די גבירים. זעען נישט מען זאל האבן נאך צוויי דריי מקוואות וואס עס פעלט זיך אויס ען עמורדזשענסי אין וויליאמסבורג אז פרויען זאלן וועלן גיין אין מקווה, דעי שוד בי קאמפטעבל נאואינגלי א אוער עפטער גאואינג אין מקווה דעי אר אוט אוו דער, מען דארף נישט ווארטן ביז צוועלעווע ביינאכט ביז איינס ביינאכט, נאך מער פרויען דערציילן אז מען קען זיצן דארט אין די רום ווי מען נעמט די וואנע מיט די שאוער מען קלינגט די בעל, אז די אידענע, די מקווה אידענע זאל אריינקומען און זיי אויסטשעקן, זיי בודק זיין צו מ'האט אלעס געטון כשורה. ס'קען אמאל דויערן א שעה אויף די זייגער ביז די אידענע פון די מקווה קומט אריין און זיי בודק זיין צו אלעס האבן זיי געטון די ריכטיגע זאך, זיי קענען שוין גיין זיך טובל'ען דערציילן פרויען. מ'קען זיצן איבער א שעה אין די רום ביז א אידענע וועט אריינקומען, אזוי ביזי זענען די נשים מקוואות. סאו לאמיר זיך פארשטעלן ווי פרויען זיצן פרעשורדיג אין די רום, די צו די בעיבי רייסט אוועק, צו די קינדער זענען אקעי, צו די מאן איז אהיים געקומען שוין פון ארבעט, צו די קינדער זענען נישט אליינס, צו די מאן קען זיך א עצה געבן, צו די קינדער רייסן נישט אוועק, דא איז דא א קינד וואס דארף זייגן, סתם רייסט עס אוועק. אנשטאטס א פרוי זאל קענען זיצן ביוטיפולי אינדזשויען נאכדערצו אין די קאלטע טעג, א וואנע, א הייסע שאוער, א ווארעמע מקווה, איז עס גאר א פרעשור, מען טראגט די דאגות פון די קינדער, פון די מאן, און אמאל דויערט עס ביז צוועלף ביינאכט און איינס ביינאכט. לאמיר זיך א קשיא פרעגן ווייטער. לאמיר זיך פארשטעלן ווען סאטמאר איז נאך געווען איין סאטמאר, ביי די הייליגע ברך משה. איז געווען איין פּאָפּענע מקווה און איין סאַטמאַרער מקווה. נאָך פֿאַר רב זלמן לייב האָט געחלומט צו זיין יונגער רב און נאָך פֿאַר רב אהרן האָט געחלומט ער גייט אויך זיין אַ סאַטמאַרער רב און בויען אַ נייע מקווה אין וויליאַמסבורג איז געווען איין סאַטמאַרער נשים מקווה מיט איין שטאָק, נישט קיין צוויי שטאָק, איין שטאָק. ווי אַזוי האָט מען דאָס באַוויזן? ווען וויליאַמסבורג קיין עין הרע איז צוגעקומען, מען וואוינט שוין ביז קראַון הייטס און מען וואוינט שוין נאָך די שעפֿער בילדינג. איז געווען איין סאטמארע נשים מקווה, און אז א פרוי פון ניי וויליאמסבורג האט געדארפט גיין שבת אין מקווה האט זי געדארפט וואקן א מהלך ביז קיפ סטריט אין סאטמארע נשים מקווה, מאכט דאס סענס? וואס איז אונזערע רבנים רבי זלמן לייב פיליפ, רבי זכריה אשר פרידמאן, רבי יחזקאל טייטלבוים, ווינער רבי? פאפענע רבי, מ'האט געהאט גדולי הדור רבי יחזקאל מערץ מיט אלע רבנים האבן צוגעלאזט ס'זאל נישט זיין ממש קיין נשים מקוואות אין וויליאמסבורג, ווי אזוי איז דאס געשען? דערציילען מענטשען מען איז געגאנגען מען האט געוויינט צו די דיינים אין סאטמאר הייתכן מען בויט נישט נאך מקוואות האבן זיי געזאגט אז רבינו יואל האט געלאזט א צוואה.

ביז פלעטבוש פארט מען צו גיין צו א נשים מקווה, ס'דא פרויען וואס גייען ביז קווינס, רבותי אין וויליאמסבורג וואס איז שוין באלד באוואוינט ביז קראון הייטס, און פון די אנדערע זייט נאך די שעפער בילדינג און מ'גייט שוין ארויס וויליאמסבורג מ'גייט שוין אקעגן איבער וויליאמסבורגער ברידזש זאל נישט זיין קיין מקווה אין וויליאמסבורג, איין פאפענע מקווה און איין סאטמארע מקווה. ביז רבי אהרן האט געבויט א נייע נשים מקווה איז נאר געווען פאר סאטמארע פרויען איין סאטמארע מקווה, וויאזוי איז געשען אזא מין זאך? איז ר' נחום ראזענבערג ביזי מיט פאנאמא, מיט לאנדאן, מיט ארץ ישראל? מקווה יו עס עי איז אויך ביזי מיט, זיי בויען הר אראראט, מען בויט נאר נישט ווי מען דארף. דער וועט קויפן א דברי חיים ספר תורה פאר אפאר מיליאן דאלער. דער וועט קויפן א מיליאן דאלערדיגע עסק פאר סאטמארע רבי, און דער וועט מאכן א טייערע חתונה און רופן ביידע סאטמארע רבי'ס, מ'וועט שלעפן טישטוכער, קיינער וועט נישט בייפאלן, מ'דארף בויען נאך אפאר נשים מקוואות, פרויען זאלן יא וועלן גיין אין מקווה, מ'זאל נישט פרעגן די קשיא, פארוואס דארף מען גיין אין מקווה ווען ס'דא א שאוער און א וואנע אינדערהיים?

רבותי וויפיל זרע לבטלה האבן אינגעלייט געדארפט טון ביז די פרוי קומט אהיים פון מקווה, אינגעלייט שטיין און ווארטן, מען פרייט זיך שוין די פרוי איז אין מקווה און מען ווארט און מען ווארט ביז ליידער די אינגעלייט גייען אים טון זרע לבטלה ווייל זיי קענען שוין נישט ווארטן ביז די פרוי קומט אהיים פון מקווה. ווי אזוי איז דאס געשעהן אז קיין עין הרע אז א ריזיגע ציבור ומי כעמך ישראל אזעלכע וואוילע אידן מיט אזויפיל הערליכע ארגענעזעישאנס אין וויליאמסבורג ווי חברה הצלה, חסד, RCCS, חברים, מיט נאך הערליכע ארגענעזעישאנס, סאטמארע ביקור חולים, סקווער ביקור חולים טווענטי פאר סעווען, וכו' וכו', הערליכע ארגענעזאציעס ביי כלל ישראל, אזא ארגענעזאציע ווי חסד, ווי חברה הצלה, ווי RCCS. ביקור חולים'ס, הערליכע ארגאניזאציעס, אבער נשים מקוואות זאל נישט זיין גענוג, פרויען דארפן אהיים קומען איינס אזייגער ביינאכט פון מקווה, פרויען דארפן קריכן פרייטאג צונאכטס פון ניי וויליאמסבורג ביז אלט וויליאמסבורג, ביז ר' אהרן האט נישט געבויט זיין נשים מקווה ניי וויליאמסבורג איז געווען איין סאטמארע נשים מקווה פאר גאנץ וויליאמסבורג. רבותי, פארשטייט מיר וויאזוי א אינגערמאן קען פרעגן, פארוואס דארף א פרוי גיין אין מקווה, זי קען דאך נעמען א שאווער און וואנע אינדערהיים, ס'איז א מחיה, זי מאכט עס איינס צוויי, אויב די קינד וויינט קומט זי גלייך ארויס, זי קען זייגן דאס קינד, זי קען קערן פון די אנדערע קינדער. דארף זי גיין אין מקווה, זיצן א שעה אין די רום און טראכטן פון די קינדער, טראכטן פון די מאן, ביז די אידענע קומט אריין, ביז זי גייט זיך טובל'ען, ביז זי קומט אהיים, שוין צוועלף איינס אזייגער ביינאכט, זי איז אנגעצויגן, די מאן איז אנגעצויגן, ס'איז לעבעדיג אין שטוב. וויאזוי קען מען זאגן אז פרויען דארפן סאפערן, זיי האבן געדארפט סאפערן ביז היינט ווייל אונז האבן געזונגען רבינו יואל,

רבותי פרויען דארפן קריכן צו א נשים מקווה פון שעיפער בילדינג ביז קיעפ סטריט? פארוואס זאל נישט זיין אין יעדע געגענט א נשים מקווה? רבותי! אין ארץ ישראל איז דא הונדערטער נשים מקווה'ס, אין בארא פארק איז דא מער נשים מקווה'ס? וויליאמסבורג זאל מען זיך דינגען פאר נשים מקווה'ס? אז פרויען זאלן וועלן גיין איט שוד בי א פלעזשור טו גיין אין נשים מקווה? זאל זיין א גאנצע סטרעס, א בלאד פרעשור אנגעצויגן, זאגן אינגעלייט וואס זאגן, זיי טראגן די ווייבער ביז פלעטבוש ביז קווינס, ווי אזוי געשען אזא מין זאך, ס'איז שוין דא צוויי סאטמארע רעבעס און סאטמאר געווען גרויס ביז היינט, סאו ר' נחום ראזענבערג נישט דו זאלסט שעלטן די גבירים לאנדאן, שעלט די גבירים זענען ביזי, דער קויפט א ספר תורה פון דברי חיים, דער קויפט אנדערע זאכן, דער שלאגט זיך ווער זאל קענען פירן די הכנסת אורחים ביי רבי שיילי קערעסטירער אין קערעסטיר, דער שלאגט זיך ווער זאל בויען דארט ביי דעם הייליגן זיידע דברי חיים'ס ציון, דאך אויך הערליכע זאכן, יעדער איינער וויל בויען, מען בויט ביי ביידע קברות, מען בויט ביי די צווייטע קערעסטירער, מען בויט ביי די הייליגע דברי חיים. פארוואס בויט מען נישט אין וויליאמסבורג? פרויען דארפן עמערדזשענסי נשים מקוואות איז נישטא. יעצט זאל מען וויסן איין זאך פארוואס אינגעלייט פרעגן אזא מין קשיא פארוואס דארף א פרוי גיין אין מקווה? דאס איז די ענסער ווייל פרויען זענען נישט קאמפארטעבל מער צו גיין אין מקווה, איטס א איטס נאט א פלעזשער איטס א סטרעס, ס'איז א אנגעצויגנקייט. עס זיצט אין די וואנע, אה טאקע עס איז קאלט אינדרויסן, אבער די ווארעמע וואנע מיט די ווארעמע שאוער מיט די ווארעמע מקווה איז גאר א בראך מיט א בלאד פרעשור מיט א סטרעס, ס'וואלט געווען נאך נשים מקוואות וואלט נישט געווען די פראבלעם, ס'קומען צו יעדע נאכט דא חתונות ביי כלל ישראל, וויליאמסבורג ווערט גרעסער און גרעסער מער אויסגעשפרייט און מער אויסגעשפרייט קיין ירבי נשים מקוואות איז נישטא פאר זיי, ס'איז אזא וויכטיגע זאך. ס'איז וויכטיגער צו מאכן נשים מקוואות ווי צו גיין קויפן דברי חיים ספר תורה, פארקויפן א א דברי חיים ספר תורה מיט דער וואס דער זאל קויפן דעם רבי'נס טייערע אתרוג, דער איז ביזי באקן דעם רבי'נס מצות, וואס מען קען טון פארן רעבן, ווער קען מיר שנעלער אראפשלעפן טישטעכער ביי חתונות, רבותי נישט דברי חיים ספר תורה איז די פראבלעם, נישט ווער ס'זאל קויפן די אתרוג פארן רעבן, נישט ווער ס'זאל אראפשלעפן טישטעכער פון טישן, די פראבלעם און די דאגה זאל זיין ווער קען בויען א נשים מקווה פאר די נשים צדקניות אין וויליאמסבורג, זיי זאלן וועלן גיין אין מקווה און מ'זאל נישט דארפן פרעגן פארוואס דארף א פרוי גיין אין מקווה. א גוטן טאג און א שמחת תמיד, א פרייליכן חודש. משנכנס אדר מרבין בשמחה, מען זאל שוין קענען זיין בשמחה און הערן א גוטע בשורה אז מען גייט בויען נאך נשים מקווה'ס אין וויליאמסבורג און נישט אין פאנאמע, נישט אין ארץ ישראל נאר דא ביי אונז ווי מען דארף עס, יעדע דיין, יעדע רב, יעדע רבי זאל דאגה'ן ביי זיין געגענט זאל זיין נשים מקווה'ס און נישט א פרוי זאל דארפן פרעגן וואי דו איי העוו טו גאו אין מקווה. קול טוב, א פרייליכן חודש. יעצט הילל שייגעץ פאררעכט דא אז ער איז נישט געקומען אין שליחות פון זאלי קאהן, פארשטייטס פארוואס? ווייל הילל האט דאך זיין אייגענע טרייפענע שחיטה, קען זיין האט ער שוין נישט היינט, מילא איז ער אנגעבלאזט אויף זאלי קאהן, די קומען מוחה זיין פאר סאלדאטן? אלעס איז פאליטיק פאליטיק פאליטיק. עס מיר הערן די דבר השם הרבה פונעם חשובן אורח הקבה וואס איז געקומען ספעציעל צו פארן בשליחות כבוד קדושת מרן אדמו"ר. סאטמאר שליט"א מאגן חינוך התורה איך בין נישט בשליחות קיינעם נישט. נו האט עטס געהערט דעם שייגעץ הילל וויינבערגער, נישט געקומען די שליחות פון קיינעם, ער רייסט זיך ארום מיט זאלי קאהן מיט די הכשרים, איך בין נישט געקומען די שליחות פון קיינעם, זאג דו שייגעץ הילל ווען דו האסט אונטערגעשריבן קעגן מיר פאר גארנישט ביסטו אויך נישט געקומען אין שליחות פון קיינעם נישט דו חיה רעה דו. זאג אים ווען דו האסט געהארגעט דיין משפחה, איך ווייס נישט פונקטליך וואס ער איז פאר דיר, דער ווייסמאנדל, ווייל דו האסט נישט געלאזט מען זאל באקוקן דיין מקווה, ווען איך האב געטראפן ס'איז געווען פסול האסטו אים נישט מוחל געווען, און ער האט מיר געזאגט דו ביסט אים מקצר די יארן, ער האט געקריגן א הארץ אטאקע און געשטארבן, ס'איז אויך נישט געווען אין שליחות פון קיינעם, און דו חיה רעה דו ווען קאשויער רב האט געזאגט ער וויל באקוקן דיין מקווה האסטו געזאגט מיין מקווה וועט קיינער נישט באקוקן, ער האט דאך געוואלט מען זאל עס קענען נוצן, ס'איז נאנט, ווייל דו האסט געוואוסט אז ס'איז נישט כשר געווען, איך האב געטראפן דארט אזויפיל פסולים, אז ס'כמעט אזוי כשר ווי דיין פלייש. א גוטן און א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש און א פרייליכן פורים.